א גוטן ערב שבת קודש, פרשת ויחי, ס'איז שבת חזק, דא אסאך עמורדזשענסיס, שוין געמאכט אפאר עמורדזשענסיס, כ'מוז צולייגן נאך. קודם וואלט איך געוואלט זאגן ס'איז דא גרויסע נייעס מיט ר' שלמה אהרן קעלנער'ס קעיס. ס'איז דא אזוי, די צוויי מענטשן וואס האבן געפירט די קעיס, איינער האט געפירט קעגן ברוך מרדכי'ן, איך האלט נישט אז מ'מעג זאגן די אלע נעמען, און די אנדערע, די נעמען פון ווער ס'האט עס געפירט, און די אנדערע איז געווען דער וואס האט געפירט קעגן ר' שלמה אהרן. ער האט עס נישט געוואלט פירן, בקיצור ער האט עס געמוזט פירן, ש. זיי צוויי האבן זיך צושלאגן צווישן זיך, ווייל מיסטער טאמסאן האט צו ביידע געזאגט אז ער פארלאנגט זייער רעזיגנעישאן, בקיצור איז געווארן אזוי אז זיי האבן ביידע אנגעהויבן צו רעדן, זיי האבן אנגעהויבן צו קאאפערירן. זיי קומען יעצט ארויס מיט אזאלכע זאכן וואס טשארלס היינס' אפיס האט געטוהן, קרימינאל קרימינאלישע זאכן קעגן ר' שלמה אהרן אז ס'איז אנבעליוועבל. כ'קען נישט ארויסגעבן אלעס נאך, ווייל טאמער כ'וועל ארויסגעבן קען איך האבן א פראבלעם פון אינטרודינג און דזשאסטיס, אבער דאס וואס איך מעג געבן געב איך ארויס. קודם, ס'דא דער, זיי רופן אים MT, איך טאר נישט זאגן זיין נאמען ווייל איך זעה זיי זאגן אויך נישט זיין נאמען. ער איז איינער פון די וויקטעמס, אים האט מען געשיקט אויף ארץ ישראל, אשכנזי ברידער האבן געמאכט זיכער ער איז אין ארץ ישראל, און זענען געוואויר געווארן אז זיין טאטע באקומט גרויס געלט, יעדן חודש באקומט ער געלט. זענען זיי שוין געוואויר געווארן אז דאס איז געווען א קרימינאלישע דיעל צו שיקן דעם וויקטים אויף ארץ ישראל. נאכדעם זענען זיי געוואויר געווארן נאך א זאך, אז ס'איז דא א לויער, זייער א גרויסער לויער, ער הייסט לאנוצי, ער איז דער לויער פון קעסטנבוים. בקיצור, ער איז זיין לויער, ער איז א סיקס פיגער לויער, אים זיין מזוזה צו קישן, נישט ווייל ער איז א איד, איך מיין דורכצוגיין זיין שוועל קאסט מינימום הונדערט טויזנט דאלער. א שיינעם טאג קאלט ער אן טשארלס היינס אפיס, זאלסט וויסן אז איך בין די לויער פאר דעם MT, פאר טורנהיים, אפשר מעג מען שוין יא זאגן זיין נאמען? אפשר נאר די צייטונג טאר נישט זאגן? עניוועי, ער זאגט אז מיין קלייענט טורנהיים וויל נישט קומען קאאפערעיטן מער מיט די גאווערמענט, און במילא איז עס געווען זייער סוספישעס פאר די גאווערמענט, האט מען אים געהאלטן אין איין זאגן פונעם די עי'ס אפיס קום אראפ לאמיר זיך אראפזעצן, האט ער יעדעס מאל געזאגט אן אנדערן טעם פארוואס ער. קען זיין קלייענט קען נישט קומען, און יעדעס מאל געבן אן אנדערע טעם, ס'איז לא ראי זה כראי זה. בקיצור, שרייבט שרייבט איינע פון די עי די עי'ס, איך טאר נישט זאגן איר נאמען, שרייבט זי אין דעם בריוו אז מען זאל וויסן אז איך האב פארהערט דעם טורנהיים און ער האט געזאגט אמת די גאנצע צייט ברוך מרדכי האט אים מאלעסטעד, און אויכעט אז זי שרייבט אז מען האט. צען מאל האט זי געבעטן אז מען זאל קומען אז דער לויער לאנוצי זאל קומען מיט אים צום אפיס, זי וויל מיט אים רעדן, און ער האט נישט געוואלט. אלל אוו א סאדן איז אנגעקומען דער אדיעלע, דאס איז געווען א קרוק פון די ערשטע קלאס, ער געווען גוט מיט טשארלס היינס ווייל ער פירט זיין פאליטיקל פאנדס פון זיין לויפן, און. צו לויפן פאר א קאמפיין, און יעדע אלע עי די עי'ס האבן מורא געהאט פאר אים, ווייל ווען נישט האט ער געזאגט אלרייט איך וועל דערציילן דיין באס, איך וועל דיך אויסזאגן, די מלמד, איך וועל פארציילן, עניוועי. בקיצור איז דער איין טאג איז ער געקומען צום די עי'ס אפיס, ער האט דאך נישט קיין מורא געהאט, און ער האט געזאגט דער קלייענט קען נישט קומען וועגן אן אנדערן טעם, האט אים די עי די עי געזאגט ביסט א ליגנער, אוי איך האב שוין געהערט צען טעמים, דעם טעם האב איך אינגאנצן נאכנישט געהערט. בקיצור, דאס איז געווען א מורא'דיגע קאראפשען וויאזוי די גאווערמענט האט געלאזט אז דער מענטש זאל נישט דארפן קומען עדות זאגן נאכדעם ווען ער האט שוין עדות געזאגט, און מען האט וועגן דעם איינגעזעצט ר' שלמה אהרן קעלנער ווייל ער האט געזאגט אז שלמה אהרן האט אים געזאגט ער זאל נעמען געלט און וועגן דעם איז ער געקומען עדות זאגן. ס'איז אנבעליוועבל וואס דא איז פארגעגאנגען. איינער פון די גרויסע יודעי דבר האבן מיר געזאגט וואס זענען אינוואלווד אין די לאו סיסטעם, נישט קיין איד, האט ער מיר געזאגט איי דאוט איף אנלי וואן פערסאן וויל גאו טו דזשעיל פאר דיס, פאר די גאנצע זאך וואס דא איז געשען. און ער האט זייער מורא אז דער. לענוצי גייט פארלירן זיינע לייסענס אויכעט ביקאוז ער אז ער איז צוגעגאנגען צו א מענטש וואס דער מענטש איז נישט געקומען פון אים בעטן העלפ און ער האט געשריגן אז ער רעפריזענט אים אין קאורט און ער לאט אים נישט קומען עדות זאגן דאס הייסט געהעריג אינטרודינג אין דזשאסטעס ס'איז אנבעליוועבל ער וועט דארפן אסאך ענטפערן פאר די באר אסאסיעשן באט וויאזוי ס'זאל נישט זיין עס איז לעיזער קעסטענבוים'ס לויער און לעיזער האט אים באצאלט דאס געלט ער זאל נעמען דעם קעיס ער זאל נעמען יעצט דער ווען מ'האט געפרעגט יעצט טורנהיים זאגט ער ער האט קיינמאל נישט געהייערט אזא לויער, און ווען ער זאגט ווען יא לאכט מען איהם אויך אין פנים ער האט נישט דאס געלט איהם צו באצאלן, סאו דאס איז נאך א זאך וואס האט יעצט ארויסגעליעקט און ס'איז שוין אין צייטונג, עס איז שוין אין דזשואיש וויק, איך האב שוין געוויסט אפאר וואכן אבער איך האב נישט געטארט רעדן דערפון אבער יעצט אז ס'איז שוין אין דזשואיש וויק יעדער קאאפערעיט שוין היינט מיטן נייעם מיסטער טאמסאן, יעדער זאגט שוין אויס וואס דא איז געווען, עס איז ממש אן אומגליק. יעצט ס'איז דא דער בערל אשכנזי ער גייט דארט אריין אין וויזשניץ שטייט ער אויך אין די הייך און ער שרייט אויף מיר אז זינג איך וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק. אין די פייל שטייט קלאר אז ס'איז דא איינער וואס ער הייסט וויי אי, איך ווייס ווער דאס איז אבער איך ווייס נישט צו זיין נאמען מעג מען יא זאגן ווייל ביז יעצט האט ער נאכנישט מופיע געווען. שרייבט ער קלאר ער האט געגעבן טעסטעמאני אז בערל האט מיט אים געמאכט מציצה בפה, אורעל סעקס, עינעל סעקס, עד עד אסאך מאל וואן עפטער די אדער וויקס א מאנט, ס'שטייט דארט אזאלעכע זאכן רחמנא לצלן, וכל קרני רשעים אגדע, ס'קומט יעצט ארויס אזאלעכע זאכן איטס אנבעליוועבל ווי מען ווערט יעצט געוואויר חדשות, ס'איז נישט צום גלייבן. יעצט, ס'איז דא דער סטיוו ליטווין דער גרויסער דעטעקטיוו דרייסיג יאר אן די פארס, כ'האב זייער נישט געקענט פארשטיין וויאזוי האט ער געקענט מאכן אזא גליטש, אז שלמה אהרן קעלנער וויל נעמען געלט און ער האט דאס נישט געכאפט. שרייבט ער קלאר יעצט אין א סטעיטמענט אין אן אפידעיוויט, איך גלייב קלאר אז ברוך מרדכי האט מאלעסטעד, און איך גלייב קלאר אז מיסטער קעלנער האט קיין געלט קיינמאל נישט געוואלט נעמען, און דאס איז אלץ נאר אלעגעישאנס. יעצט. ווען מ'האט איינגעזעצט ר' שלמה אהרן קעלנער האט עס געארבעט אזוי, קודם האט מען אים איינגעזעצט, קודם איז געווען די קעיס פון ברוך מרדכי איז דאך ביי די. ביי די די עי'ס אפיס. נאכדעים א לאנגע צייט שפעטער זענען זיי געקומען מיט א נייע סברה שלמה אהרן קעלנער האט געוואלט נעמען געלט. פיין, געוואלט נעמען געלט. איז געגאנגען די רעקעטירינג דעפארטמענט און זיי האבן עס אויסגעטשעקט און זיי האבן געזאגט ס'איז נישט אמת ס'האט נישט קיין הענט און קיין פיס. נישט דא קיין וויטנעס ס'איז נישט דא גארנישט. עם כל זה געגאנגען מייקל וועקיאן און טשארלס היינס און ער האט אויפגעפיקט ר' שלמה אהרן קעלנער. ס'שטייט קלאר אין צייטונגען ס'קומען אינסייד אינפארמעישאן. אז די גאווערנמענט האט געוויסט בשעת זיי פיקן אים אויף אז ס'איז פאלשע אלעגעישאנס האבן עס נאר געטוהן צו צופרידן שטעלן משה טעראריסט פרידמאן. משה רוצח פרידמאן האט געהאט אן אפיס אין טרי טווענטי דזשעי סטריט, ער האט געראנט דעם אפיס, ער האט איינגעזעצט מענטשן, ער איז געגאנגען כסדר אפשר דרייסיג פערציג מאל איז ער געגאנגען זאגן עדות אין פראנט פון א גרענד דזשורי פאר אויף אסאך אנדערע מענטשן, זיי האבן אלעס געוויסט אז ס'איז פאלש ליגנט שקר. נאר וואס, משה האט אים דעליווערט די וואוטס, און יעצט גייט מען די אלע נעמען אויפן צימבל, דא איז געווען אנבעליוועבל א קאראפשן, און דאס שטייט שוין היינט אין צייטונג, אין דזשואיש וויק, דער טיימס גייט יעצט שרייבן אן ארטיקל וועגן דעם, דער טיימס האט געזאגט ווען איך האב מיך גענומען שרייבן דעם ארטיקל מיט אפאר חדשים צוריק, ליטעל דיד איי נאו וואס פאר א. טיפע לאך דא איז דא אזויפיל קאראפשען. יעצט, איך בין אויך געוואויר געווארן א מורא'דיגע זאך און יעדער איינער מעג עס הערן, איז דאך אזאלעכע רשעים די אלע די די אלע סאטמארע חיות, איך ווייס נישט, כ'על דיר זאגן איך ווייס נישט צו איך זאל זאגן סאטמארע חיות ווייל איך זע וועקיאן האט אויך אזוי געארבעט, ווייס איך נישט צו משה טעראריסט פרידמאן האט עהם געלערנט חכמה צו פארקערט ער האט גאר געלערנט ביי משה חכמה, עניוועי האבן זיי געשרייבן זיי דארטן. אז ס'דא אזוי א טיעם פון עקסטארשעניסט, איינער הייסט הרב שלמה אהרן קעלנער, דער אנדערער הייסט נחום ראזענבערג, וויאזוי ארבעט עס? זיי ארבעטן אזוי, שלמה אהרן קעלנער טרייט צו ברענגען פאלשע עדות אויף מענטשן אז זיי האבן געטוהן וואס מען טאר נישט, און ממילא מוז מען אים געבן גרויס געלט, און טאמער קען ער נישט טרעפן עדות גייט ער צו נחום ראזענבערג, נחום ראזענבערג לייגט אים ארויף אויפן האטליין, ער ווארענט אים קודם אז טאמער וועסט מיר נישט געבן קיין געלט אזויפיל און אזויפיל דעמאלטס. וועל איך דיך ארויפלייגן אויפן האטליין. אזוי שטייט אין די פעיפערס און די קאורט פעיפערס האבן זיי איינגעגעבן. יעצט קודם וויל איך פארשטיין וואס איז מיט מסירה וואס נאר משה טעראריסט פרידמאן מיט די שקצים ארום און ארום מעגן ווייל זיי ווילן האלטן איין חזר ברוך מרדכי'ן אין די גאס און נאכדעם אויסער דעם וואס איז מסירה ס'איז דאך ליגנט סאו וואס ווילסטו יעצט טוהן? ווילסט יענעם סתם באגראבן? איינער האט מיר געזאגט ברוך מרדכי'ס המשפחה האט געזאגט ברוך מרדכי האט געזאגט איך וועל טאקע גיין אין דזשעיל אבער איך שלעפ מיט ר' שלמה אהרן קעלנער פארוואס? וואס האט ר' שלמה אהרן קעלנער געטוהן? דו האסט דיך מזנה געווען מיט די גאנצע שטאט ברוך מרדכי, שלמה אהרן האט דיר גארנישט געטון, עניוועי, איז געשטאנען דארטן אז דאס איז די אלעגעישאנס אויף מיר, זיי האבן געוואלט מען זאל מיך אויך אויפפיקן, ס'איז ואשד הנחלים, די אידן האבן נישט געוואוסט וואסארא ניסים זיי האבן געהאט אז די אמוראים זענען געשטאנען אויבן און זיי זענען געגאנגען אונטן אין בארג און זיי האבן געהאלטן אין אראפווארפן שטיינער און הרג'נען א העלפט פון כלל ישראל צו וויפיל ס'האט זיך געלאזן. האט דער אייבישטער געמאכט ביידע בערג האבן זיך צאמגעשטעלט, און נאכדעם כדי זאלן זען דעם נס זענען די בערג צוריק געגאנגען ווי זיי זענען געווען, און ס'איז געקומען די בארה של מרים ס'האט זיך גענומען גיסן וואסער פון די בערג, האבן זיי געזען ס'פליען אברים מיט בלוט מיט אלעם, דעמאלטס האבן זיי זיך גענומען זינגען שירה, איך זאג באמת מ'ווייסט נישט ווי די הייליגע רמב"ן זאגט שכל מקרינו איז כולם ניסים אין בהם טבע, ליטל דיד איי נאו אז זיי האבן גאר אנגעמאכט אזא מעשה, זיי קענען די מעשה ווייל שולזאן האט מיט זיי אזוי געארבעט. אבער איך האב קיינמאל נישט געעפנט א האטליין צו עקסטארטן געלט פון מענטשן, איך האב געעפנט א האטליין צו עקספאוזן די חזירים. עניוועי, האט די גאווערמענט געענטפערט, זעהר זיס געענטפערט. איך טאר נישט זאגן די נעמען פון די אלע ווער ס'איז געווען אינוואלווד אין די גאווערמענט ווייל ס'קען זיין ס'קען זיי שאטן, באט עניוועי, די גאווערמענט געענטפערט אזוי, אונז קען מיר זיין האטליין, אונז ווייס מיר פונקטליך וואס ער זאגט, אונז ווייס מיר ער לייגט ארויף דורכשניטליך א וואך צווישן דריי ביז פינף נעמען פון חזירים. צו קיינעם איז נאך נישט געקומען קיינער פארווארד און אונז זאגן, ראביי ראזענבערג האט געוואלט נעמען פינף טויזענט צו צען טויזענט דאלער און געזאגט אז אויב מען געט נישט דעמאלטס לייגט ער ארויף אויפן האטליין, און דער וואז נעווער א קעיס. די איינציגע קעיס איז ברוך מרדכי, א קאנוויקטעד פארברעכער, ער וויל יעצט דרייען אז וואס אז נחום ראזענבערג טוט עס פאר געלט, איך האב אים ארויפגעלייגט ווייל ער האט מיר נישט געוואלט געבן געלט, זאגט זי דעטס.

ווי קעסטנבוים האט אפגעלערנט און ווי משה רוצח פרידמאן האט אפגעלערנט זעהט אויס די גאווערמענט איז נאכנישט אזוי סטופיד און דאס איז ממש ארויסגעקומען אזאלכע אינטערעסאנטע ווילדע זאכן וואס די חברה האבן געוואלט טון יעצט געבט מען ארויס פעיפערס וואס איז געווען אין די פייל וואס טשארלס היינס האט באהאלטן יעצט איז ארויסגעקומען נאך א פעיפער טשארלס היינס האט געשריבן מיט א האלב יאר א דרייפערטל יאר צוריק דראפ די קעיס אויף קעלנער דראפ איט. ער האט געזען ער האט נישט מיט וועם צו טיש צו גיין, ס'איז אלעס ליגנט, האט ער געקלערט ווייסטו וואס מ'איז שוין טיף אין דר'ערד, מ'האט שוין אויסגעגעבן מיליאנען, באט קודם כל די קעיס העז טו בי דראפט, ער איז געגאנגען זיינע מענטשן זיי האבן אים געזאגט ניין, האט ער זיך אויפגעשטעלט אויף א רעדיאו שאו דעמאלטס ביי די גרויסע שאו דער, נישט דוב הייקינד ביי די אנדערע שאו, ער האט זיך אויפגעשטעלט און ער האט געזאגט, מיסטער קעלנער איז אן עקסטארשעניסט, איים גאנא פוט הים אין דזשעיל. האהא כ'מיין טשארלס היינס וועט דיך נאך לייגן אין דזשעיל פאר דיך צו לייגן קעלנער אין דזשעיל באט עניוועי ס'קומט יעצט ארויס ווייל יעדער געט ארויס די ביטס ענד פיסעס וואס זיי האבן דער עדיע האט שטיקלעך דער עדיע דא האט מען באהאלטן געוויסע זאכן מ'האט באהאלטן א טעיפ וואס די טעיפ זאגט קלאר אז ברוך מרדכי האט מודה געווען פארן פאר די דעטעקטיוו האט געהערט ווי ער האט געזאגט פארן בחור ס'איז אמת כ'האב דיך גערעיפט אבער גיי ארויס רעד נישט צו קיינעם איך וועל דיר באצאלן פאר דעם ס'איז דא אלעס איז שוין היינט דא. יעצט איז ארויסגעקומען נאך א זאך, ברוך מרדכי האט געסעטלט מיט איין וויקטעם פאר כ'ווייס נישט וויפיל געלט, כ'מיין אכט הונדערט טויזענט דאלער, און ער האט געוואלט מאכן א פלי אז ער פליעד גילטי אבער מ'זאל אים נישט אינדייטן און געבן קיין דזשעיל מיט די אלע זאכן, יעצט שרייט די גאווערמענט ס'נישט דא אזא זאך, דו קענסט פליעדן גילטי אבער דו קענסט נישט זאגן אז מ'זאל דיר נישט געבן קיין דזשעיל, דזשעיל האבן אונז דיר געבן וויפיל אונז האלט מיר אז ס'קומט זיך דיר. דער דיעל איז אין אונזער הענט, נישט ביי דיר. עניוועי, ס'איז געווארן דא אזוי פרייליך, די דזשואיש וויק האט דאס באשריבן, די העלען ווינסטאן, זי איז, וואו האט זי אריינגעלייגט כח אין דעם קעיס, איטס אנבעליוועבל. איך האב געזאגט רב שלמה אהרן, גיי רעד צו העלען, העלען ארבעט פאר אונז, כ'מיין זי ארבעט קעגן די פעדאפיילס. זי איז א ווערי סטרעיט פארווארד, זי איז נישט קיין שומרת תורה ומצוות, באט דאס האט נישט צו טון מיט דעם, אבער אלס א שרייבער איז זי ממש פאר די זאך מיט מסירת נפש, און זי האט מיך אויך באשריבן מיט יארן צוריק, זי איז געווען פון די ערשטע וואס האבן מיך באשריבן אז מען רוידעפט מיך און איך פייט קעגן פעדאפיילס, דאס גאוס בעק מעיבי סעווען יערס עגאו, און זייט דעמאלטס ווען מען ברויך זי האבן נוצט מען זי, און זי האט באשריבן און אויף. איר שרייבן האט זיך ארויפגעשטעלט די ניו יארק טיימס און יעצט איז ארויסגעקומען און ס'גייט אזוי אז ס'איז ממש א מחיה ווייל די אלע עדיעס געבן צוריק יעצט זאכן וואס זיי האבן געדארפט באהאלטן אפישעלי און במילא איז געווארן פרייליך יעצט ס'איז דא דער וואשיאן ער איז געווען די רעכטע הענט פון דעם אפיס פון די אלע פארברעכישע זאכן איז ער האט געזאגט מ'וויל דאך אים יעצט נעמען אויפן צימבל פרעגן שאלות זאגט ער איך רעזיגניר האהא דער וואשיאן דער טאפ מען פון טשארלס היינס האט רעזיגנירט. פארוואס ער האט מורא. יעצט איז דא בערך פֿינף און צוואַנציק שאלות וואס די פעדערל גאווערמענט וויל פרעגן מיסטער טשארלס היינס. עלף צו צוועלף שאלות איז אויף קעלנער'ס קעיס אליינס. און ער האט געשריגן אז אין ברעמיודע זאגן זיי אונז האמיר צייט וועסט דאך אהיימקומען גייסט דאך נישט בלייבן אין ברעמיודע אייביג אונז וויל מיר דיך האבן אויף א סטענד. ס'האט זיך אזוי איבערגעדרייט קיין עין הרע בלינק זיך. כ'האב מיר אליין נישט געוויסט מיט וועם אונז שלאגן מיר זיך, מיטן סמך מם פנים אל פנים, מיט ברוך מרדכי, מיט קאדילאי, גענגסטערס, א געלערנטע, איר ווייסט, די סאטמארע גענגסטעריי האלט שוין אן הונדערט יאר, ס'איז נאך געווען אינדערהיים אויך אזוי, און דאס איז געקומען איש מפי איש עד מפי שד, מיט א ליפא פרידמאן, מיט די גאנצע קלאפערגעצייג, זיי האבן געטון וואס זיי האבן געוואלט, און דער אייבערשטער האט געהאלפן אז מ'האט עס געקענט אפשטעלן, און מיט אפאר חברה אויפפיקן. און אפשר דער לויער לענאצי, ער קען נאך פארלירן די לייסענס אויך און גיין אין דזשעיל, זיי וועלן זיך אויסלערנען. סאטמאר איז נישט באלעבאס אין די שטאט, זיי זענען אמאל געווען, און ס'איז געווען איליגעל. און דאס גייט זיך יעצט ענדיגן. דאס איז איין וויכטיגע זאך וואס כ'האב געוואלט זאגן. איך קען נאך זאגן נאך אסאך וועגן דעם נאר איך קען נישט אלעס זאגן, איך קען נאר זאגן וואס איך ווייס פונעם צייטונג ווייל וואס איך ווייס פון אינסייד קען אמאל זיין אינטרודינג אין דזשאסטיס. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך. ס'דא די גרעסטע קראקישע ארגענעזעישן הייסט שומרים, דער פירער אין בארא פארק איז יענקל דאסקאל, א שמוציגער מענטש, ער באהאלט אלע שמוץ, שבת שבעה איז געווען א רעיפ אין בארא פארק און ער האט עס באהאלטן און יעדער ווייסט דערפון, נאר וואס ער האט עס באהאלטן און אזוי האט ער באהאלטן הונדערטער זאכן, ער האט אויך באהאלטן ער האט געהאלטן א מיידל פון בארדיטשוב, א אידיש מיידל וואס זי האט געוואלט זיין א איד האט ער זי געהאלטן ביי זיך אין שטוב, און ער האט זי געשיקט בייטאג זאל זיין א בעיביסיטער זאל פארדינען אפאר טאלער, און מען האט איר געטאטשט און געפאטשקעט, און כ'ווייס נישט פונקטליך צו מען האט זי גערעיפט ממש צו נישט, ס'איז געווען נעבעך חושך, און זי האט געוויינט צו יענקי דאסקאל אז זי קען נישט דארט גיין, און ער האט געזאגט דו מוזט פארדינען געלט. כ'בעט אייך, וויש, מענדלאוויטש האט זי אהער געברענגט, און טאמער האט זי נישט קיין דזשאב איז עס א פראבלעם ליגעלי, בקיצור ס'איז געווען א חורבן. זי האט חתונה געהאט מיט א פרייען וואס ער ווייסט נישט פון אידישקייט, זי האט געזאגט איך בין אויסגעגאנגען מיט אים, און נאך א האלב יאר האט ער מיך ערשט געפרעגט קען איך דיך טאטשן? אין א קאר, כאטש ס'איז געגאנגען די מאוויס איבעראל, זאגט זי און די חסידים פאלן ארויף אויף פרעמדע מיידלעך, בקיצור זי איז נאך געבליבן דארטן בעיביסיטער אלס כלה, און זי האט פארציילט פאר איר חתן וואס ס'גייט פאר, בקיצור ס'איז געווארן אזוי, זי האט שוין חתונה געהאט האט זי אים פארציילט אז ער באדערט איר נאך אלץ, איז ער דער רוסישער געגאנגען צו דעם אינגערמאן און האט אים געזאגט הער אויס, דו ווילסט בלייבן מיט א קאפ קערצער זאלסטו טשעפען מיין ווייב און ווען נישט זאלסטו אויפהערן און ער האט איר ארויסגענומען און האט איר געגעבן אן אנדערן דזשאב דער דער רוסישער מאן אירער דאס איז יענקי דאסקאל און יענקי דאסקאל האט אויך א ברודער וואס האט געראנט א בתי זונות יארן צוריק כ'האב שוין גערעדט באריכות פון דעם דאס איז שמוציגע מענטשן ער האט אפאר טאלער מיינט ער ער קען טוהן וואס ער וויל. עניוועי ס'דא נאך אן ארגענעזעישן ס'הייסט שמירה און זיי טרייען צו זיין מער סטרעיט ווייל אויב נישט וואס פארקויפן זיי מער ווי די שומרים. יעצט איז דא דארט איינער וואס ס'פירט עס א בחור לייבי יצחק לייפער. דער לייבי יצחק לייפער האט געמאכט אן עקסידענט, יעדער מענטש קען מאכן אן עקסידענט, איז געגאנגען און דער יענקל דאסקאל האט געהייסן די פאליס זאל אים אויפפיקן מ'זאל אים טשארדזשען מיט רעקלעס דרייווינג און ער האט געמאכט אן עקסידענט און ער האט אנגעהויבן צו בלוטן איז ער אריינגעלאפן אין שפיטאל האט ער אים געוואלט טשארדזשען האט אים געטשארדזשט מיט ליווינג די סין אוו ען עקסידענט, ס'איז ס'איז געווען געפערליך, עס די מזל איז געווען אז דער ווער האט געמאכט דעם עקסידענט אין אים, ער איז געווען דער שולד און ער האט געזאגט פאר די פאליס ליסן איטס נאט היס פאלט איי וואס דרייווינג נאט די וועי איי שוד בי ענד הי רען אוועי ביקאוז הי וואס בלידינג הי דידנט ראן אוועי הי רען טו די האספיטעל למעשה מ'האט אים געקייטעלט דעם לוי יצחק לייפער האט מען געקייטעלט אינעם האספיטעל און מ'האט אים געטשארדזשט און היינט איז געווען דער קאורט און ברוך השם דער דזשאדזש האט אים געטראפן פרי ענד קליער פון אלע טשארדזשעס האט ארויסגעווארפן דעם קעיס. כ'האב דיך געוואלט פרעגן יענקי דאסקאל זאג מיר מסירה איז געווען מותר? דו האסט דאס געמעגט טון? איך וויל דיך פרעגן נאר פעדאפיילס טאר מען נישט איינזעצן? לוי יצחק לייפער מעג מען יא איינזעצן? עניוועי דאס איז אונזער סיסטעם. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, יעצט באקומען א טעלעפאן קאל פון מאנטשעסטער, פון איינעם וואס ער האט זיינע קינדער אין סאטמארער תלמוד תורה, ער זאגט אז די מנהל האט געזעהן אז ס'איז געווען עפעס א מעשה וואס אפילו נאך נישט געווען א מעשה, ס'האט זיך נאך געדארפט באקן א מעשה, האט ער געפאלגט האט ער אריינגעלייגט איבעראל קעמערעס נישט יעצט שוין א לאנגע צייט צוריק, ער האט מיר יעצט פארציילט אז ער האט אין בית הכסא האט ער אויכעט א נישט א קעמערע וויל ער דאך נישט ווייל. ס'איז דאך נישט צניעות'דיג, ער האט ביי די טירן אריינגיין און ארויסגיין האט ער, נאר אין בית הכסא אליינס האט ער אזא סאונד, אזא מייקראפאון וואס ס'הערט אויס וואס מ'רעדט, סאו אז א בחור צו א יונגל זאגט איינער פארן צווייטן טו דעיס טו דעיס, הערט ער דאך אלעס. ס'איז א מורא'דיגע זאך, איך זאג עס וועגן דעם ווייל איך האלט אז יעדער דארף דאס טון. זייער אסאך האבן נישט געוואלט אריינלייגן אין טוילעט א ווידיאו, אבער למעשה איז עס נישט גוט ווייל סוף כל סוף ווען איין א עלטערע בחור כאפט אריין א יונגל אין טוילעט טוט ער מיט אים וואס ער וויל. אבער למעשה שטום לשון ארבעט נישט אזוי, סאו ווען ס'קומט צו סעקשועל דרייוו זאגט מען צי אראפ די הויזן צי אראפ דעם זיפער, ווען ס'איז דא א גוטע מייקראפאון וואס ס'כאפט אויף אלעס וואס מ'רעדט איז עס א מורא'דיגע זאך, הגם איך בין נישט קיין חסיד דערפון, איך האלט מ'זאל לייגן ווידיאו קעמערעס איבעראל, נאר אויף אזויפיל די וואס איז די פרומע איז זאלן כאטש טוהן דאס אז זאלן לייגן א מייקראפאון אין די טוילעטס אז מ'זאל קענען הערן אלעס וואס דארטן גייט פאר. עניוועי, דעיס איז געווען אן עמורדזשענסי צום עמורדזשענסי צום עמורדזשענסי, ס'דא די וואך איז דא אסאך עמורדזשענסיס, אבער דעיס איז זייער וויכטיג געווען. יעצט יעצט גייען מיר צו צו די אנדערע עמורדזשענסיס. א גוט מארגן, היינט איז דאנערשטאג אינדערפרי, ביזנעס איז עז יוזשעל, צוריק אין קאורט, ס'דא דא איינער דער שמואל מאשקאוויטש, ווער ס'האט געטאטשט זיין אייגן קינד, זעט אויס ער האט צוזאמגערוימט א ירושלימער אינגערמאן, חתונה געהאט זעט אויס דא אין בארא פארק, בקיצור, די דזשאדזש האט זיך געבעטן מען זאל מאכן א סעטלמענט, ער האט זיך געבעטן, ער זאגט איך ווייס אפילו נאכנישט מיט וועם מ'קען היינט סעטלען ווייל ס'איז דאך נאכנישט דא דער נייער די עי, און מיטן אלטן ווייס איך נאכנישט וויאזוי. מען קען עס שוין סעטלען, אבער ער האט זיך געבעטן מאכטס א סעטלמענט, ווייל מען ווייסט דאך שוין ס'איז שוין נישט די גוטע צייטן וואס מ'וועט קענען, יו קען געט עוועי וויט מורדער. איז סטעיסי ריטשמאן, דאס איז די זעלבע וואס זי האט געפירט דעם קעיס פאר נחמיה וועבערמאן און זי האט אינטעראגעיטעד און זי האט געטוהן און זי איז ארויס געגאנגען א פארלירער. דער דזשאדזש האט זיי געזאגט, זאלסט וויסן אז די פרוי וועט קומען טעסטיפייען מיטן קינד, עט זיין נאו סעטלמענט. עניוועי, דער דזשאדזש האט געוואלט אז מ'זאל מאכן א סעטלמענט, זיי ווילן א סעטלמענט אן א דזשעיל און ער זאל נישט בלייבן רעדזשיסטערט סעקס אפענדער אויך נישט, און א מיסדעמינער, און די די עי זאגט איך האלט נישט דערביי, איך וואלט אים אפשר ארויסגעלאזט אן א דזשעיל אבער ער מוז בלייבן א רעדזשיסטערט סעקס אפענדער פאר די רעסט פון היז לייף, סאו למעשה האט ער זיי געגעבן ביז דעצעמבער דעם דרײַ און צוואַנציקסטן זאלן צוריק קומען מיט א דיעל, מיט א סעטלמענט, טאמער נישט אין סוף מארטש האט ער ערשט די ערשטע אופענינג ווען ער קען גיין פאר טרייעל. עניוועי, איך האף אז ער וועט פארשטיין צו מאכן א סעטלמענט, ווייל ווען נישט, וואוי וואוי וואוי וואס גייט דא זיין. עניוועי, דאס איז נאר געוען צוגעלייגט וואס איז געווען היינט אינדערפרי אין קאורט, און יעצט קומען די עמורדזשענסיס מיטן שיעור. א גוט יאר, די וואך גייט פרשת ויחי יעקב, כ'האב שוין געמאכט אן עמורדזשענסי און נאך אן עמורדזשענסי און נאך אן עמורדזשענסי און א שיעור, יעצט קומט נאך אן עמורדזשענסי, דער מצב איז שרעקליך. כ'רעד אינעם טעיפ אז אין באבובער מקווה האט מען געכאפט א אינגערמאן וואס ער מאכט ווידיאו מאכט ווידיאו פון אלע נאקעטע קינדער. כ'האב שוין גערעדט וועגן דעם אמאל, דער עולם האט געזאגט איך בין משוגע איך מאך פאנטאזיעס, איך האב געזען ביי בחורים וואס זיי האבן פון סאטמארער מקווה טעיפס. פרעג איך אים צו וואס פעלט דיר דאס אויס די טעיפס. מ'גייט נאר פרייטאג אין די מקווה די קליינע קינדער, און איך וויל דאס קענען זען א גאנצע וואך אויכעט, ס'איז ממש ס'איז שרעקליך, איך זאג ענק דער עולם ער וויל זיך נישט אויפוועקן. עניוועי, די וואך האט מען געכאפט איינעם וואס האט געכאפט אז אויף זיין טעלעפאן האט ער געכאפט ווידיאוס פון אלע קינדער אין די מקווה, און פון מענטשן און פון אינגעלייט, פון אלעם, ממש איז א שרעק וואס דא גייט פאר. עניוועי למעשה האט זיך אויסגעוויזן אז דער אינגערמאן איז א וויקטעם פון באבובער מקווה, ער האט נעבעך א ברודער וואס איז אויכעט א וויקטעם פון באבובער מקווה, נאר יענער איז אוועק נישט נאר פון באבוב איז ער נאך ווייטער אוועק און דער איז געבליבן אין באבוב ווייטער און צו טוהן חזריי'קע. ס'איז אן אומגליק וואס דא גייט פאר. איך הער אז די שומרים האבן אריינגעבראכן ביי אים אינדערהיים האבן זיי געטראפן שעות און שעות ארוכות פון די ווידיאוס און ווער ווייסט צו ער פארקויפט עס נישט, ס'איז דאך א מארקעט וואס מען קויפט, ס'הייסט טשיילד פארנאגרעפי, פאר דעם צאלט מען שווערע געלטער ווייל דאס איז איליגעל אין די גאנצע וועלט. חוץ אפשר איז דא אפאר טערד ווארלד קאנטריס וואס מען קען טון וואס מען וויל, סאו ס'איז מורא'דיג א גרויסער בראך וואס דא גייט פאר, און יעדער זאגט נעה ס'איז גוט שלום עלי נפשי, מען רודפ'ט נחום ראזענבערג ווייל אפשר העט ער אויפהערן מיטן האטליין, סאו באבוב עסט עס אויף, בן ציון יור א גרעיט גיי, דו האסט נישט געלאזט דיין אייניקל זאל ארויסקומען אויסצושטעלן זנות, און דו האסט נישט געלאזט אז אין דעם קעמפ וואס איז געשעהן זנות זאל מען ארויסגעבן דעם אינגערמאן וואס האט געטון זנות אין די באנגעלאו אין קעמפ. און יעצט האלט מען שוין אז אין דיין מקווה טוט מען שוין ווידיאו טעיפן און ס'פארט שוין ארום אין די גאנצע וועלט, איטס דזשאסט טו בעד יו לאסט איט, ס'האמיר געמיינט אז דו'סט זיין א סוקסעס, מ'האט דיר יעדער האט דיר געגעבן פאוער אז דו זאלסט זיין באבאווער רב, באט איך קען דיר עפעס זאגן, די וועי יו עקטעד איז שוין נישט קיין טייטל צו זיין באבאווער רב. ר' בנציון, יו לאסט. דער קראקוטשינער האט נישט אנגעהויבן אפילו, ער האט גראד ארויסגעגעבן אן איסור אויף נחום ראזענבערג, אבער דו האסט דיך געוואלט שטעלן אויף די ריכטיגע זייט, האו יו וויינדעד אפ מיט דעי שאווערס מאגערס חולים וואס זיי שפילען מיט דעי חברה ווייס איך נישט. עניוועי, ווער ס'גייט אין באבעווער מקווה זאל וויסן אז ער איז עקספאוזד נאקעטערהייט, און ווער ווייסט ווי ס'וועט אנקומען. יעצט שיקטס ווייטער די קינדער אין מקווה און זעטס מען זאל זיי מאכן משכב זכר מען זאל זיי ווידיאו טעיפן און מען זאל זיי שיקן איבער די גאנצע וועלט עניוועי דאס איז געווען אן עמורדזשענסי צום עמורדזשענסי צום עמורדזשענסי יעצט קומט א געהעריגער שיעור. א גוטן ערב שבת קודש. פרשת ויחי, איך האב שוין געמאכט די וואך א שיעור, נאר איך לייג צו א שטיקל עמורדזשענסי, אזוי ווי יעדעס מאל ווייל ס'קומט אלץ היילייטס. ס'שטייט די וואך אין די סדרה אז ויהי אחר הדברים האלה ויאמר ליוסף הנני הנה אביך חולה, ער האט געזאגט פאר יוסף'ן אז דיין טאטע איז קראנק, יעצט רש י זאגט דא צוויי וועגן, איינס איז ווער האט געזאגט, איינער פון די מגידים, ס'איז א קורצער פסוק ס'זאגט נישט ווער, ויש אומרים אפרים היה רגיל לפני יעקב בתלמוד, אפרים איז געזעסן און געלערנט מיט יעקב אבינו תורה. וכשחלה יעקב, און יעקב איז נעבעך שטארק קראנק געווארן בארץ גושן הלך אפרים אצל אביו למצרים, איז ער געגאנגען צו זיין טאטן אויף מצרים, און ער האט אים געזאגט, זאלסט וויסן, להגיד לו אים צו זאגן אז דער טאטע איז קראנק. קיצור וואס האט יוסף געטון, ער האט גענומען אפרים און מנשה זיינע צוויי קינדער, און ער איז געגאנגען נעמען א ברכה ביי זיין טאטן פאר די קינדער פאר ער שטארבט.

דאס זענען די קינדער וואס דער אייבערשטער האט מיר געגעבן, זאגט רש י ער האט אים געוויזן א שטר אירוסין א כתובה, און יוסף האט געבעטן רחמים ביים אייבערשטן, איז צוריק געקומען דער רוח הקודש פון יעקב אבינו, ויאמר קחם נא אלי ואברכם, יעצט יעקב אבינו האט שוין נישט געזען אזוי גוט, שוין נישט געזעהן פונקטליך. איז געגאנגען יוסף הצדיק ער האט זיי צוגעלייגט ביידע נאנט צו יעקב אבינו זיי האבן זיך געגעבן א קוש און זיך ארומגעהאלזט. בקיצור האט ער גענומען דער יוסף אפרים'ן אין די רעכטע האנט וואס דאס איז געווען די לינקע האנט פון יעקב אבינו און מנשה'ן האט ער גענומען ביי די לינקע האנט וואס דאס איז געווען די רעכטע האנט פון יעקב אבינו און נאכדעם איז געגאנגען יעקב אבינו און ער האט גענומען זיין רעכטע האנט און האט עס ארויפגעלייגט אויף אפרים, דאס הייסט ער האט געקראסט די האנט, און אפרים איז געווען דער יונגערער, און די לינקע האנט האט ער געלייגט אויף מנשה. ער האט געקראסט די האנט, ווייל אפרים איז דאך געווען אויף די לינקע זייט פון יעקב אבינו, האט ער גענומען די רעכטע האנט און ער האט עס געלייגט אויף די לינקע זייט. שוין. בקיצור. זאגט אים יוסף הצדיק אז מנשה איז דער בכור און ער איז דער עלטערער, און פארוואס טוט דער טאטע טון אזא זאך אז ער לייגט ארויף די הענט, די רעכטע הענט, אויפן אפרים און נישט אויף מנשה? בקיצור האט יוסף הצדיק געזאגט פאר זיין טאטן לא כן אבי, נישט אזוי, כי זה הבכור, לייג עס אויף מנשה, מנשה איז דער בכור. בקיצור דער טאטע האט נישט געוואלט. און ער האט געזאגט ידעתי בני ידעתי גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו וזרעו יהיה מלא הגוים, אזוי ווי רש"י איז מסביר אז דאס האט צו טוהן ווען מען וועט איננעמען ארץ ישראל און ס'וועט זיין פון שבט אפרים קומט ארויס יהושע בן נון און אזוי ווייטער. יעצט לכאורה דארף מען דא פארשטיין א קלייניקייט אז יעקב אבינו האט געוואלט לייגן זיין רעכטע האנט, אױף אפֿרימען, און די לינקע האַנט אױף מנשהן, פֿאַרװאָס האָסטו נישט גערוקט די צװײ קינדער? האָסט גענומען די צװײ קינדער, האָסטו געדאַרפֿט? װאָס גײט יעקבֿ אַבֿינו? און ער לײגט אַרױף זײַנע הענט געקראָסט, נעם פּשוט, נעם די צװײ קינדער און שטעל זײ אױף די פֿאַרקערטע זײַט. דער תּירוץ איז זײער זײער פּשוט. ס'איז אַ פּשוטער תּירוץ. יעקבֿ אַבֿינו לערנט אונדז אַ הוראה, אַז קינדער טאָר מען נישט טאָטשן. דעטס איט. רוק זיי נישט, שטעל זיי נישט אויף די זייט, שטעל זיי נישט אויף יענע זייט. דו האסט א פראבלעם וויאזוי זיי צו בענטשן? דו ווילסט אז די רעכטע האנט פון יעקב אבינו זאל נישט גיין אויפן קאפ פון אפרימען נאר אויפן קאפ פון מנשה? נעם מנשה און שטעל אים אויף די אנדערע זייט און אפרימען אויף די אנדערע זייט. לערנט אונז דער פסוק, קינדער טאר מען נישט טאטשן. יו דאונט טאטש טשילדרען. דיינע הענט דריי וויאזוי דו ווילסט. מאך עס קריס קראס, דו וואטעווער יו וואנט. באט דו טאטש נישט קיין קינדער. מוף זיי נישט פון איין פלאץ אויפן צווייטן. און געס וואט, אפילו דער זיידע יעקב אבינו טאטשט אויך נישט קיין קינדער, אינסעסט, אונז האבן מיר דא פראבלעמס מיט די גאנצע שטאט, די תורה לערנט אונז צו זיין זייער קערפול, דו האסט א פראבלעם ווי וויאזוי צו בענטשען, רוק דיינע הענט און נישט די קינדער, עניוועי דאס נאר א שטיקל דבר תורה, יעצט מיר צוקומען. צו דעם אימערדזשענסי און נאכדעם וועט קומען דער געהעריגע שיעור אם ירצה השם. שלום עליכם יעדער איינער, ברוך השם איך בין אהיים געקומען נאך דרײַ וואכן פון ארץ ישראל, גערופן האט מען מיך דארטן ווייל זיי זעען אז אונז פאר מיר זייער גוט מיט די מלחמה קעגן פעדאפיילס, און זיי ווילן וויסן פארוואס זיי קענען נישט פארן אזוי גוט ווי אונז פאר מיר, וואס זיי טוען ראנג און וואס אונז טו מיר רייט, יעצט למעשה איז אזוי, ביז יעצט האט טשארלס היינס געגעבן ביי אונז אויכעט פאר יעדן א סוויטהארט דיעל. ביי זיי איז דאס נישט געווען ביי זיי אז מ'האט שוין פיינעלי געכאפט א פרומעם הוהוהא האט ער באקומט צווישן צוועלף ביז צוואנציג יאר תפיסה. מ'האפט אז יעצט וועט זיך אויפהערן די סווידהארט דיעלס מיט דעם מיסטער קען טאמפסאן. אבער למעשה זאגן זיי עם כל זה, וואס ער האט אזויפיל סווידהארט דיעלס למעשה איז דא אסאך מער מענטשן וואס זיי קומען פארווארד עטס פארט זייער גוט און זיי ווילן וויסן וואס די סיקרעט פון סוקסעס איז האב איך זיי מסביר געוען אזוי. דער טעם פארוואס עטס זענטס סוקסעספול יעצט איז ווייל די ערשטע זאך וואס איך האב געטון אין די מלחמה איך האב גענומען די רבנים כ'האב זיי געמאכט פאר מעשט פעטעיטעס זענען גארנישט ווערט זענען לאו לייפס זענען אליינס נואפים זענען א באנטש אוו זינדיגע חברה און זענען עקסטארשען סאו ווילאנג דער עולם וועט גלייבן אין דעם ווארט דעת תורה עטס עטס אין ערגעץ נישט פארן. האסט זיי מסביר געווען? די רבנים ווייסן נישט וואס פאר א גוטע זאך זיי האבן געטון אז זיי האבן מיך געלייגט אין חרם, ווייל דעמאלטס האב איך דאך געזען אז די פראבלעם זענען נישט די פעדעפיילס נאר די רבנים, האב איך מיך גענומען איי דיקלעירד וואר אגעינסט אלל די רבנים, יעצט וויל איך זאגן דאס, מען רעדט פון די פאלשע רבנים, איך האב זיי געזאגט דאס, אונז האבן מיר אויכעט ערליכע רבנים און זיי זאגן מען זאל גיין צו די פאליס, איז במילא האטס עטס א פראבלעם, ווייל ביי ענק איז נאך דא די מין מושג ווי דעת תורה, יעצט אז די דעת תורה זאגט אז מען זאל נישט גיין צו די פאליס, נו, וועט דאך יעדער פאלגן. סאו ביז ווילאנג עטס עטס דאס נישט ארויסראטן פונעם עולם, יו עינט גאוינג עני פלעיס. קומען דא די גרויסע תלמידי חכמים, שלעזינגער, ער האט א פאלאואינג, ער איז א גאנצער מאכער דא אין מאנסי, אבער א דר'ערטליגער, א רשע מרושע, איך האלט אין איין זאגן וואסערע א רשע מרושע דער מענטש איז. ער האט געאפערט אז מען זאל ברוך מרדכי'ס טשארדזשעס דראפן האט ער אריבערגערופן דעם וויקטים און געזאגט איך געב דיר הונדערט פופציג טויזנט דאלער. האב איך געזאגט נאו וועי דאס קען נישט ארבעטן און יענער האט זיך נישט געלאזט. ווי קומט עס אז א רב זאל אפערן הונדערט פופציג טויזענט דאלער וואס איז מיטן ובערת הרע מקרבך און דער זעלבער נואף ברוך מרדכי קען כאפן שלעזינגער'ס א קינד אויכעט נא דער שלעזינגער איז א גוטע רעדנער א גרויסער תלמיד חכם אבער א דר'ערטליגער איך קען זיין ברודער אין גענף דער זון פֿון דעם ברודער אין גענף האָט מיר געזאָגט, איך עס נישט פֿון מײַן טאַטנס הכשר. מײַן טאַטע איז אַ שײגעץ און אַ לאָולײַף. אַזױ האָט ער מיר געזאָגט אַ מאָל בײַ רב עמרם אין װאַזאַן בײַם ציון, ער זאָגט, די קהילה געט דעם הכשר נישט מײַן טאַטע, װאָס זײ לײגן אַרױף אַ לעבל, מוז מײַן טאַטע זאָגן ברוך הוא ברוך שמו, אָמײן. ער זאָגט מיר, איך עס נישט מײַן טאַטנס הכשר. און דעם צװײטן ברודער האָט ער דאָרטן, װוּ איך האָב געמאַכט אַ מקווה אין פֿראַנקרײַך. געדענק נישט יעצט דעם נאמען פון די שטאט, און בין געגאנגען איך האב עס געפסלט, כ'האב געזען אז ס'איז ממש פסול, די מי גשמים קומט אריין דורך אזעלכע שטיינער וואס ס'ליגט אויף ד'ערד, האב איך עס געפסלט, האט מען געפרעגט דעם, כ'האב געוויזן פאר די בני תורה, האט מען געפרעגט דעם רב שלעזינגער וואס זאגסטו, זאגט ער בני תורה זאלן עס נישט נוצן, בין איך אריבער צו אים, כ'האב אים געזאגט דו שייגעץ, בני תורה זאלן עס נישט נוצן, ס'איז פסול לכתחילה אפילו פאר נישט בני תורה, וואס בני תורה האבן אן אנדערן דין? עניוועי, און די יונגעלייט די פרומע האבן צוזאמגעשטעלט געלט, איך ווייס א פערטל מיליאן יורא, ס'איז א האלב מיליאן דאלער כמעט דעמאלטס געווען, און מ'האט געבויט א פיינע מקווה, א הערליכע מקווה. דאס איז די גאנצע שלעזינגער משפחת'טע, די שלעזינגער פון מאנסי האט מען אים ארויסגעווארפן אמאל פון א שול אויכעט, ווייל אביסלע האבן זיי געזען וואס פאר א פאלשער הונט ער איז, ער קען זאגן שיינע דיבורים נאו פראבלעם. ווי האט ר' מיכאל בער געזאגט? ר' מיכאל בער האט געזאגט, כ'האב אמאל געטראפן אין אקספארד מוזיעם א גלח, ס'איז געווען דער לייברעריען פון די אידישע אפטיילונג, ער האט געקענט יעדן תוספות אין ש"ס, אזוי האט ר' מיכל בער דערציילט, סאו קען ער אביסל זאגן. ער איז א לאו-לייף א גארנישט, ער בעקט חזירים, דער שלעזינגער פון מאנסי. האב איך געזאגט פאר די מענטשן דארטן וואס זיי טוען אין דעם, ווי לאנג עטס האבן דאס ווארט דעת תורה זענט עטס פארפאלן. זאג איך, און טאמער קענט עטס נישט אונטערברענגען דעם ווארט פון דעת תורה, דאונט איווען סטארט די וואר. מען מוז ארויס גיין און מסביר זיין פארן עולם אז א נארמאלע רב וואס ער האט נישט קיין שול צו וואס ער דאוונט אין א שול און ער נעמט נישט קיין געהאלט אזוי ווי ר' אלישיב מיט די אלע אנדערע רבנים ר' וואזנער די אלע האבן געזאגט מען זאל גיין צו די פאליס ווער זאגט מען זאל נישט גיין צו די פאליס אזעלכע וואס זיי שאקלען זיך זיי האבן מורא. בין איך געווען דארטן ווען איך האב געזען אין געי בעט ס'איז דא א געי בעט אין ירושלים ביי זופניק ווי איך האב אליין געזען. כ'האב געכאפט דערפון פיקטשערס, כ'האב עס געוויזן פארן בית דין ווי א זיבעציג יעריגער איד מיט א לאנגע ווייסע בארד מאכט משכב זכר אויף א יונג יונגל פון זיבן יאר אין דעם שוויץ, און ס'איז אים צו הייס געווען דארט צו זיצן און האט ער אריינגעטראגן א בענקל פון אינדרויסן און ער געלאזט קאלט וואסער רינען אויף זיך, אבער ער קען דאך נישט מאכן משכב זכר ווען ער שטייט, האט ער געברענגט דאס בענקל אריין ער זאל זיך נאך אראפזעצן אויך. חזירים שוויין חברה, האב איך געהאט א חבר ער געהייסט פוקס, כ'דענק נישט יעצט זיין ערשטן נאמען, כ'האב אים אלץ גערופן פוקס, ער איז א גערער חסיד, זייער א געלונגענער מענטש, ער איז געווען ביי יענקל בלייך אפאר יאר איז ער געווען דארטן דער סגן מנהל, שפעטער האט אים פייוויש מענדלאוויטש גענומען, אבער ער האט מיר געוויזן אז פייוויש האנדלט מיט טרייפע פלייש, ער האט אויסגעהערט טעלעפאונס, ער האט מיר געוויזן אז אום שבת האט מען געמאכט דארט דיעלס, אלעקס ער איז א איד. און ער איז נישט קיין שומר תורה ומצוות, און פייוויש האט אים געלאזט מאכן ביזנעס אום שבת, דערפאר האט אים דער אייבערשטער צוגענומען דאס פארמעגן, און די ישיבה און די מיידל סקול האט זיך צוגעשפארט, אויסער דעם וואס ער האט געווען נאך אנדערע זאכן אויך, כ'וויל נישט אריינגיין אין זיין פרייוועט לייף, באט עניוועי, האט מיר דער פוקס געזאגט, קום אריין ס'איז דא א משמרת הצניעות וואס דער בית ישראל האט געשטעלט ר' סאפראנאוויטש, און דערצייל אים. קום איך אריין, איך פארצייל אים און איך ווייז אים די פיקטשער, זאגט ער איך קען גארנישט טון פארקעגן די עדה ווייל זיי געבן מיר א צעטל אז איך קען גיין נאך געלט, טאמער איך האב נישט זייער צעטל וועט מיר קיינער נישט געבן קיין געלט, געהערט וואס דא טוט זיך, סאפראנאוויטש בין איך געווען יעצט דארט איז געווען אן ארגאניזעישן וואס איך האב געגרינדעט צוויי א האלב יאר צוריק אין ארץ ישראל כ'האב זיי געהאלפן גרינדן און דאס איז אין בית שמש און דאס איז אן אפיס פאר סעקשועל אביוז, אז א קינד ווערט אביוזד האט ער ווי צו גיין. האט מען גענומען מ'האט געכאפט א חסידישן אינגערמאן האט אביוזד א קינד אין א מקווה, ביטערליך! איז ער געגאנגען צו סאפראנאוויטש, איך האב אים געזאגט גיי צו די פאליס אבער דארט האט ער מורא געהאט די רבנים און תמהת אבודים, איז ער קודם געגאנגען צו סאפראנאוויטש זאגט סאפראנאוויטש אונז וועלמיר נעמען קער, וואס זיי האבן אים געטון ווייס איך נישט נאר זיי האבן אים געזאגט צוויי וואכן שפעטער מיר האמיר גענומען קער און זאלסט דיך ארויסלאזן פון דעם געשעפט, האט ער מיך דעמאלט צוגעקאלט פרעגט ער וואס ער זאל טון, זאג איך וואס הייסט זאלסט טון גיי גראד צו די פאליס יעצט, לאך דיך אויס סאפראנאוויטש, פאפראנאוויטש, קראטשקענאוויטש. און ס'איז אויך דא אזאלכע רבנים וואס זיי נעמען געלט און זיי לאזן נישט גיין די די בעסיקלי די אלע אַכט און דרײַסיק רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן זיי נעמען געלט פאר זיך און נאכדעם זאגן זיי יענעם דו טארסט גארנישט טוהן. איך ווייס פון א פאל פערסאנעל וואס איינער האט מיר פארציילט, כ'קען דאך נישט וויסן מער ווי וואס יענער האט מיר פארציילט, אז דער קאסובער חזר, שרגא הגר המצרית, האט אויך גענומען ביי איינעם געלט און ער האט און נאכדעם האט ער געהייסן דעם וויקטעם ער זאל מאכן א שווייג.
ס'אלץ געלט! יעצט בין איך געווען אין ארץ ישראל האט מיר נאך איינער פארציילט, ער פירט א ספרדישע מוסד, און אינטערעסאנט ווי אינטערעסאנט ער הערט מיך אויס, איך האב דאס נישט געוואוסט, פירט א ספרדישע מוסד און הערט אויס נחום ראזנבערג יעדע וואך, ער זאגט דו ווייסט נישט וואסערע אנציקלאפידיע דו ביסט אויסצולערנען פאר מחנכים, ווי דידנט איווען נאו וואטס גאוינג אן, הערט ער מיך אויס, פיין נאו פראבלעם, זאגט ער מיר ער האט געהאט די ערשטע קעיס אז א מאמע האט אפגעווישט די קינד. אין די בעק ווען ער האט געמאכט אין טוילעט און זי האט געזעהן פול מיט בלוט איז זי געלאפן גראד צום דאקטער האט דער דאקטער געזאגט הי וואס רעיפט מ'איז געוואויר געווארן דער מלמד טוט עס האט ער נישט געוויסט וואס צו טוהן האט מען אים קודם געזאגט ער זאל גיין צו סאפראנאוויטש סאפראנאוויטש האט איהם געזאגט מאך א שווייג זאג גארנישט פארגעס ס'וועט דורך גיין.

און פארטיג. און אין אן אייגענע דירה איז עם זיי פירן די וועלט. כ'האב געפרעגט דעם גרעסטן קצין פון די משטרה פרעג איך ווער איז דיין באלעבאס זאגט ער איך האב נישט קיין באלעבאס איך בין די זאך. זאג איך עם דו האסט יא א באלעבאס פרעגט ער ווער איז מיין באלעבאס זאג איך עם יעדער רב וואס האט אין מאה שערים. אדער אין בית ישראל א בית מדרש אפילו ער קען נישט ציילן זיבן איז דיין באלעבאס ווייל זיי זענען די דעת תורה זיי פירן די שטאט און דאס האב איך געזען דא אין וויליאמסבורג אז ס'געשעהט און אין ברוקלין האב איך קודם אויסגעלערנט ס'נישט דא קיין רבנים און נאכדעם אז ס'נישט דא קיין רבנים סאו יור אן יור אן סאו קאל ניין וואן וואן. ביז ווילאנג א רב וועט אינטערפירן און דו וועסט אים נישט איינזעצן זאלסטו וויסן ביסטו פיניש. כ'האב זיי געזאגט ביי אונז האבן די רבנים היינט מורא אז איינער קומט צום רב ער מאלעסט אים גיי ארויס פון מיין הויז כ'וויל עס נישט הערן ער האט מורא מען גייט אים אויפפיקן מ'וועט נאך אויפפיקן יעצט אסאך פון משמרת הצניעות דא ביי אונז יעצט ווייס נישט וואס פאר אן אינוועסטיגעישן ס'גייט פאר ס'איז געווארן אזוי פרייליך אין די שטאט די שטאט איז שוין געוואויר געווארן אז די אלעגעישנס אויף מיסטער קעלנער איז געווען ליגנט זענען יעצט געוואר געווארן דורך גרויס אינוועסטיגעישנס אז טשארלס היינס האט געוויסט אז ס'איז ליגנט, און אז די עי די עי זיין חבר וואס איז געגאנגען אייביג נאך געלט ער האט געפירט זיין פאנד האט אויך געוויסט ס'איז ליגנט, און געס וואט? ס'איז אפילו דא גרויסע חששות אז דער גרויסע לויער. אין דער שטאָט האָט אויך געוואוסט ס'איז ליגנט, און ער האָט זיך געשטעלט אויף דער זייט פון ברוך מאָטכין. אָט, עס גייט נאָך ווערן אַ גרויסע אינוועסטיגעישן, כ'האָב מורא מ'וועט נאָך דינגען פון סאַטמאַר אַ פּאָר סקול-באַסעס אַריינפירן די אַלע עי-די-עי'ס אינאיינעם מיט טשאַרלס היינס אין תפיסה. די גאָווערמענט לאָזט עס נישט יעצט דורך. האָב איך געזאָגט די זעלבע אין ארץ-ישראל. עטץ פירטס נישט, דו ביסט נישט קיין קצין וואָס דו פירסט. פירן פירט עס יעדער ראצעדיגער רב וואס ער האט א שול צו אפילו ווען ער האט נישט ער דאווענט אין א שול און ער וועט זיך נעמען שרייען מוסר קען ער נישט קומען פארווארד און אויף דעם דארפטס עטץ יעצט לייגן דגוש און זיי האבן מיר אזוי באדאנקט זיי גייען יעצט לייגן דגוש אזוי ווי דא ביי אונז א רב וועט זיך מישן און ער וועט צושטערן די אלע וועגן וויאזוי מען גייט מאכן די חקירות הייסט עס שיבוש הליכי חקירות און מ'וועט אים איינזעצן זיי האבן נישט קיין מורא איינצוזעצן רבנים אויך נישט און פארטיג. און זיי האבן מיר מורא'דיג באדאנקט, כ'האב זיי געזאגט, ס'איז דא איין וואנט וואס דאס לאזט נישט דורך דאס אלעס, און דאס הייסן רבנים, און זענען בעיסיקלי אדער אליינס נייאפים אדער עקסטארשעניסטס, זיי קענען, זיי האבן געלערנט אויף א צובראכענעם פליגל צו דארטן א צובראכענעם דיך, צו ס'איז כשר צו נישט, וואס האט ער אריינצומישן זיך אין סעקשועל אביוז? סאפרינאוויטש משמרת הצניעות כ'האב געזאגט, שפאר זיי אלע איין, פוט דעם אין דזשעיל, כ'האב זיי געזאגט ווי די רוט. דער ווארצל, דער שורש פון די פראבלעם ליגט, ס'ליגט נישט ביי דעם נואף, ס'ליגט נישט ביי קיינעם מער ווי ביים רב. ס'געווען מורא'דיג פרוטפול. באט עניוועי, לאמיר יעצט גיין ווייטער. ס'געווען דארטן ביי זכריה ראזמאן, ער איז געווארן דארט א מתפלל, און ער איז געווארן א שיינער איד, אין ביתר, הרי גבעה ב'. דארט איז דא אכט טויזענט יונגע משפחות, שטעל דיר פאר דער חזר פירט טיש דארט ער רעדט מיט די בחורים פרייוועט זאכן, טאטעס האבן מיך שוין יעצט געקאלט זיי וועלן אנהייבן אויסצופרעגן די בחורים, איך בין קיינעם נישט געקומען שלאגן אדער נאכלויפן איך בין נאר געקומען טיילן טויזענט צעטלעך פאר אכט טויזענט משפחות איר זאלט וויסן דער מענטש איז א פעדאפייל דעטס אלל יו שוד נאו, איף יו אינדזשוי די טשילדרען זאלן גיין צו זיין טיש נאו פראבלעם דער איז נאו פראבלעם. באט יו גאנא פעי א היי פרייז ווען ער וועט מטמא זיין דיין קינד. נאכדעם האט זיך יעדער אנגעהויבן צו כאפן, העי באט וועיט א מינוט, טאקע? ער איז אן אלמן? א גרוש? ווי איז ער? וואס איז מיט אים? ער איז א גרוש, ער איז נישט קיין אלמן. כ'האב יעדן מסביר געווען. זיין ווייב האט געדזשאמפט פון די ווינדא נאר וואס זי האט נאכאמאל חתונה געהאט. ער איז א גרוש, זיין ווייב איז געוואויר געווארן אז ער איז א פעדאפייל. האט זי געדזשאמפט פון די ווינדא, ס'איז געווארן שוין, זי האט זיך גע'גט און זי האט געדזשאמפט פון די ווינדא. און ווען כ'האב אנגעהויבן דאס צו פארציילן דער עולם אים צו זאגן טאקע וואט הי דאזענט העוו א ווייף היר ער נישט דא מיט א ווייב? וואס הענגט ער ארום מיט קינדער איי דאנט אנדערסטענד איז וואס געט ער פאר די קינדער תורה יראת שמים ער געט זיי פאנק און סאפ גיין אי אפ צו איין קינד ס'איז אזוי גוט געשמעקט דער פאנק און ס'איז אראפגעלייגט אויפן טיש איז געגאנגען א קינד האט גענומען איינס און געמאכט א ברכה האט ער אים דערלאנגט פראסקעס יענער איז אוועקגעלאפן און ער איז אים נאכגעלאפן אבער האסט דאך געזען ער איז נישט קיין נארמאלער מענטש אויך נישט, איך מיין ווען איך בין א רבי און איך פיר א טיש און א קינד נעמט עס זאג איך ווער נאך מאך א ברכה מאך א ברכה דעטס אלל, גייסט אים נאכלויפן שלאגן און פראסקען זיי האבן געזען דער מענטש איז נישט נארמאל, נאכדעם האב איך געזאגט אז יעדער זאל פרעגן דעם קינד וואס ער האט גערעדט מיטן דו טאטע זיי זאגן איך טוה אן צו רעדן זייער פערסענעל טינגס, אה דאס איז בעד נוז, סא די גאנצע שטאט האט אים ארויסגעווארפן דעי דאנט וואנט הים דער, זיי האבן גענוג אייגענע חזירים ברויך נישט האבן דעם חזיר. שוין ברוך השם אבי ס'פארט גוט, נאכדעם איז געווען אפאר חכמים זיי האט אנגעהויבן מ מ דארף האבן עדות מעדות, זאג איך לאמיר אבער עפעס זאגן, דארפסט נישט קיין עדות, ווארף אים נישט ארויס, נאר מאך שור ווען ער וועט מעלעסטן דיין זון זאלסטו געדענקען אז מען האט דיך געווארנט, דעטס אלל, הייב נישט אן מיט די ליטווישע זאכן, נאכדעם קומט דארט איינער ארויף. ער זאגט אז ס'איז דא א לאנגע ראוד פון אפשר א מייל לאנג, אזוי גרויס איז די שטאט, ס'איז פון א בארג ארויף אויף א בארג ארויף, און ער זאגט יעדן פרייטאג איז דא מענטשן וואס ווארפן פאשקווילן, ס'איז דא אזא ווען מיט טינטעד ווינדאוס מ'ווייסט נישט ווער דאס איז, און ער געט א פאר אדורך צען מינוט צום שבת און ס'פליעט פון זיין טראק פאשקווילן אין אלע זייטן, און ממילא ווייסט מען נישט ווער דאס איז און ער אנטלויפט. זאג איך דו משוגענער דו דאס איז עפעס א פאשקוויל? ס'איז דאך אונטערגעשריבן מיין נאמען, ס'איז אונטערגעשריבן מיין טעלעפאן, דו קענסט מיך פרעגן אינפארמעישן, און איך האב דעם טשארט, דעם דעם גאנצן תיק, דעם פייל, אין אמעריקע פון קאורט ווי די דזשאדזש האט אים געזאגט אויב דו לאזט דיך נישט אפ פון קינד און דו פארסט נישט אוועק פון דא זעץ איך דיך איין ווייל ס'איז געווען אלעגעישנס פון קינדער וואס איז נאך געווען אין סטעטשו אוו לימיטעישן, איך האב געהאלטן מ'דארף אים איינזעצן, מיין די עסקנים האבן אנדערש געהאלטן ממילא איז עס זיי געווען מער פאוערפול. זיין טאטע האט מיך געפרעגט אין קאורט, זיין טאטע פרעגט מיך דו שעמסט דיך נישט דו קומסט דא אהער דו מאכסט א חילול השם? הער הער דעם פראבלעם, ער מאלעסטעט קינדער טאג און נאכט, און ער האט א פראבלעם ווייל איך בין געקומען אין קאורט, ער האט געמיינט איך האב אים אהינגעברענגט, איך האב אים אפילו נישט אהינגעברענגט, ס'איז געווען עסקנים וואס האבן געטון אז ער זאל ס'זאל נישט פאלן זיין אייגן קינד צו אים. און ער געט זיך א רוף אן דארט אין קאורט, זאגט ער איך האב נישט קיין תאווה נאר צו זעכצן זיבעצן יעריגע בחורים שרייט מען אים צוריק דו ביסט משוגע דאס קינד גייט זיין אפאר יאר ארום זעכצן יאר דו ביסט יו נאו איטס אנבעליוועבל וויאזוי דאס גייט און די חברה האבן אנגעהויבן אין ארץ ישראל זיך צו כאפן מענטשן אים צו דאנקען איר זענט געקומען איר האט אונז מציל געווען ווען ער זיצט דארט נאך א יאר צוויי וואלט ער שוין געהאט מטמא געווען א גאנצע שטאט און כהאב אנאפישעל אלעגעישאנס כהאב עס נישט געהערט דירעקט. פונקטליך האב איך עס נאר געהערט פון א צווייטע האנט אפאר וואכן צוריק, איז איינער געווען דארט פרייטאג צו נאכטס און ער איז אהיים געגאנגען נאכן טיש דרײַ אינדערפרי, האט אים געוואלט שעכטן, ער געהאט א מעסער, און מ'האט אים אנגעקלאפט און יענער איז אנטלאפן, פרעגט אים איינער פארוואס ווילסטו אים שעכטן, זאגט ער ער האט מיך דרײַ נאכמיטאג פרייטאג מטמא געווען אין מקווה, פארוואס קלערן זיי די חזירים, זיי קענען טאקע טון וואס זיי ווילן, אבער ברוך השם די אווערנעס איז דא. א שטאט ביתר וואוינען אַכט טויזנט מענטשן, יעדער ווייסט מ'דארף אים נישט אריינלאזן, און יעדער האט דאך א שוואגער, און אין ירושלים און אין בית שמש, אזוי יא איינמאל פאר אלעמאל מען מוז די חזירים אראפראמען פון די גאס. איך זאג זיי ווער ס'האט באמת א תאווה צו א קינד זאל קומען דא אויף אמעריקע, און אין האווערד ביעטש זאל ער כאפן א איטאליענער שיקסע אדער א יונגל, און ער זאל גיין אויף הארלעם און כאפן א שווארצן יונגל אדער א שיקסע, דעמאלטס טוט ער א גוטע זאך. עטס ווייסט פארוואס? טעל יו ווערי סימפל. ווייל דער שווארצער פון הארלעם אדער דער איטאליענער פון האווארד ביעטש גייט נישט קאלן נײַן וואן וואן. טראסט מי. ער גייט נעמען א מעסער און עס אריינשטעכן אינעם הארץ אזוי מאכן זיכער ער האט אים אויפגעריסן דעם הארץ און דער מענטש בלייבט נישט לעבן. שיגע מען טאר איך אפצאלן אויף אידישע קינדער ווייל ס'איז ביליגער, הערשי ברייער זאגט מיר ער נעמט אידישע קינדער, כ'האב אים געזאגט גיי אין א געי באר אין מאנהעטן, זאגט ער יא אבער ער האט מורא ער וועט קריגן עידס, נוצט ער אונזערע קינדער ער זאל נישט קריגן עידס, הערשי ברייער איז אויך ערגעץ באהאלטן אין ארץ ישראל און קען מען נאך נישט וויסן זיין וועיראבאוטס. נאכדעם איז געווען נאך איינער יואלי וועבער ער איז געווען דא א מלמד אין בית דוד ער האט מטמא געווען צענדליגע קינדער איז ער מיר געקומען פארציילן. נאכדעם איז דא איינער, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל ער איז א וויקטים, האט אים אנגעמאקערט אינמיטן די גאס ווייל ער האט אים צען יאר צוריק מאלעסטעט. יענער איז יענער איז אף טרעק. בין איך געגאנגען צו רב באיער. רב באיער איז געווען זיין שווער ער געפירט בית דוד. איך האב אים געזאגט רב באיער זאלסט וויסן דו טארסט אים נישט האלטן אלס מלמד. האט ער געזאגט ס'איז אלעגעישאנס און נישט אמת. ווייל דאס איז זיין איידעם. סוף נאכדעם וואס דער חברה מאן האט אים אנגעמאקערט די ביינער האט ער דאך געזען ער שטייט שוין נישט גענוג שטארק איז ער אוועק געלאפן אויף ארץ ישראל. ס'איז א מוסד, כ'מיין ס'איז סטאלין קארלין, כ'האב פיקטשערס דערפון, א מוסד, הונדערט און אַכציק קינדער איז דארט דא און ער איז די מנהל. לויף איך אריין אינעווענדיג, זע איך די טיר איז צוגעשפארט, א קינד איז ארויסגעקומען בין איך אריינגעלאפן מיט איינעם וואס האט געכאפט ווידיאו, און כ'פרעג יעדן איינעם וואו איז דער מנהל, ווייזט מען מיר, קלאפ איך אריין אין זיין צימער, ער האט אין אזא קוקער, ער האט אויך א מעגל סגור אבער נאר פאר זיך און אויף צו זעהן ווער ס'איז אינדרויסן, זאג איך אים עפן די טיר לאמיך אריין. לאזט ער נישט אריין. איז געווען דארטן די צייטונג מיט מיר ווייז אויס איך האב א פיקטשער פון מעגל סגור כ'האב א פיקטשער פון דעם אפיס זאג מיר דו צו א פרינציפל אין א פרייע סקול צו אין א פאבליק סקול מעג זיצן צוגעשפארט אין אן אפיס נישט דא אזא זאך ער מעג צושפארן זיין אפיס ווייל ער קען אמאל וועלן רעדן ער וויל נישט מען זאל אים שטערן אדער קען זיין ביינאכט וויל ער אהיים גיין וויל ער נישט מען זאל קענען אריינוואקן אין זיין אפיס אבער ס'איז דא א גלאז פון אויבן ביז אראפ אויף די טיר מען קען זעהן דעם גאנצן אפיס. דא איז אויך דא א גלאז צוויי אין פעקטער דא, און ס'איז געווען גוט צוגעדעקט מיט אזא פירהענגל. האב איך געשריגן פאר די צייטונג, זעסט כאפ א פיקטשער פון דעם גאנצן צענעס און זעה וואס דא גייט פאר. ווי מעג א מנהל זיצן צוגעשפארט אין אן אפיס? עס קען דארט זיין א סעקרעטער, עס קען דארט זיין קינדער, און זיי האבן אנגעהויבן צו זעהן העי די מען איז סעיאינג סאמטינג.

און אז ער האט אים אראפגעצויגן די הויזן, די פשט ער האט נישט געקענט גיין אין בית הכסא האט ער אים געהאלפן אראפציען די הויזן, איך מיין איך קען דאך די אלע זאכן, איך בין דאך שוין אין די ביזנעס גענוג לאנג, איך האב שוין געהערט אסאך סטאריס. עניוועי, די מלמדים זענען מוראדיג נתפעל און איך האב געכאפט פיקטשערס מיט זיי ווען איך האב גערעדט מיט זיי און די גאנצע ניוספעיפער, די מידיע האט געכאפט פיקטשערס, פרעגן זיי אבער וואס ווילט איר פון אונז? זאג איך איך וויל אז איך זאל קענען וויסן וועם איך האב געווארנט, ווייל די סוף גייט זיין די לאו סוטס, די סוף גייט זיין אלעס אין דר'ערד וואטשן צו. וויל איך וויסן, איך האב מיט אייך גערעדט, נישט זאגן יעדער איך האב ניט געוואוסט, איך האב ניט געש. אלטע ירושלימער ליגענערס. עניוועי, איז געפארן בין איך פשוט ווייל מען האט מיך גערופן, זיי האבן געוואלט וויסן פארוואס אונז פאר מיר אסאך בעסער, האב איך געזאגט זאלט וויסן, ס'איז דא א קליפה טמאה וואס דאס הייסט דעת תורה, ביי אונז איז דאס געווען אמאל אין סאטמאר ס'האט געהייסן רבי זכרונו לברכה, און היינט הייסט עס דעת תורה ביי די ליטווישע, דאס וועט אראפברענגען אידישקייט, און אונז גיימיר דאס נישט צולאזן, דער רב האט אזוי געזאגט, דער רב איז דעת תורה, דער רב איז קודשא בריך הוא, גאט ברוך הוא אליין, דער רב איז א דר'ערד ליגער, א געלט נעמער, אן עקסטארשעניסט, און ער איז א נואף, און די אלע וואס זיי נעמען זיך אן פאר די נואפן האבן שוין די אייגענע קינדער געטאטשט, אונז האמיר א היסטערי פון יעדן. האבן זיי געזאגט זיי הערן? האט זי געזאגט, די מלחמה האט זיך אנגעהויבן אויף איין פונקט פאר לאסט און סאוט סעמ א נאט סטעידזש נאמבער פאר און פייוו. אנגעהויבן האט זיך עס זייער אן איינפאכע מלחמה, צו ס'איז יא דא מאלעסטינג צו נישט, נחום ראזענבערג זאגט א יא און זיי האבן געשריגן א נישט, זיי האבן זעקס יאר געשריגן א נישט ביז זיי האבן אנגעהויבן ארויסצוקומען מיט קעיסעס נאך קעיסעס נאך קעיסעס, אנבעליוועבל, און אין די מאדערענע סקולס און אין ישיבה יוניווערסיטי ס'איז געווארן א שרעק וואס דא גייט איך בין געווען יעצט אין ארץ ישראל, בין איך צוגעגאנגען איך האב אפגעקאלט דעם גבאי'ן, ר' שנייד, איך האב אפגעקאלט זאלסט וויסן איך דארף דיר זאגן א זאך, איך האב געזאגט זאלסט וויסן כ'האב איינעם וואס ער טענה'ט אז מ'האט אים מאלעסטעט אין באיאן אין די ישיבה, און ס'איז געווען איינער ער האט געהייסן הרב נתן ציינווירט, דער נתן ציינווירט ער איז אים געגאנגען פארציילן א בחור. אויף וואס מען האט אים מאלעסטעד, געזעסן אין בית הכסא, איז אריינגעקומען אן אנדערער בחור מיט אים געטון משכב זכר, איז ער געגאנגען און פארציילט פאר נתן ציינווירט, נתן ציינווירט איז געווען דעמאלטס א מנהל, אזוי האט ער אונז פארציילט דאס אלץ מפי הזכרון פון אסאך יארן צוריק, איז ער געגאנגען צו די הנהלת הישיבה און ער האט זיי פארציילט, זענען זיי געגאנגען זיי האבן געזאגט פאר נתן ציינווירט דו ביסט בעל הבית, דיין השגחה איז אין די ישיבה נישט אין די טוילעט, איטס נאן אוו יאר ביזנעס וואס יענער טוט אין טוילעט. דער איז היינט א אן עלטערער א אפגעפארענער זאביאנער, ער איז אזוי צובראכן, כ'האב אפגעקאלט שנייד, כ'האב געזאגט זאלסט וויסן דו גייסט האבן לאוסוטס אזוי ווי אין דיין טאטנ'ס ישיבה, ישיבה אוניווערסיטי האט א ביליאן דאלער לאוסוט גייט עטס אויך האבן, און איך בעט ענק הייבטס אן פון יעצט כאטש צו הענדלען די זאך נארמאל, משגיח מאידל ווייסט ביאן אידל נאר בית מדרש איז ער באלעבאס, אין די דארמעטאריס און אין די טוילעטס זענען זיי נישט קיין משגיחים, דער האט געזאגט ער וועט עס איבערגעבן פארן רעבן. און ער האט מיר אויך געזאגט ער וועט עס איבערגעבן פאר די הנהלה. זאג איך אים עטס האטס א ריזיגן בילדינג, דער גאנצער בילדינג גייט אוועקגיין פאר אפאר חברה, און דער עולם וויל היינט נישט געבן קיין געלט פאר די זאכן, אין וויי יו רעדט מיר יעצט פון א סעטעלמענט פון די דרײַ הונדערט און אַכציק מיליאן דאלער, דאס איז די ערשטע לאוסוט, ס'קומט נאכאמאל פון פֿינף הונדערט און פֿופֿציק מיליאן דאלער און נאך איינס פאר צוויי הונדערט מיליאן, אבער די ערשטע לאוסוט. טראכט מען יעצט מען זאל סעטלען פאר פופציג מיליאן דאלער אזוי ווי פען סטעיט האט געסעטלט, שרייען די גבירים נאו וועי אונז האמיר געמיינט אונז געמער געלט פאר לימוד התורה אונז געמער געלט פאר חזירים נאו וועי און ברעכטס קאפ און ברענגטס דאס געלט פון ערגעץ אנדערש. סאו איז האב איך זיי אלע געווארנט די אין די מוסד איר זאלטס וויסן יואלי וועבער וועט צושפארן ענקער מוסד. מסתם בייער זיין שווער זכרונו לברכה וואס איז יעצט געשטארבן א יאר צוריק האט אים מסתם געגעבן א גוטע רעזעמעי אז ער האט געווען דער בעסטער און ער האט אים גאר אויפגעשטעלט גאנץ בית דוד און ער האט געלאזט דעם חזר גיין אויף אן אנדער פלאץ איך וויל פרעגן און דער בייער איז געשטארבן איך וויל דיך פרעגן א שאלה ווי קען א מענטש טוהן אזא רשעות פאר כלל ישראל דו ווייסט דו האסט א צעווילדעוועטן אקס וואס ער איז אנטעימעבל און דו שיקסט אים צו אן אנדערן מוסד ער זאל דארטן פירן קינדער. פארוואס? ווייל ער איז דיין איידעם? צו ווייל ער דארף אפאר דאלער פאר פרנסה? שיק אים ער זאל גיין אין א פלייש געשעפט. אה, דאס קען מען אויך נישט. די גמרא ברענגט דארט עפעס א גוי האט געמאכט משכב זכר פאר א טויטע בהמה. ווען די חברה איז משוגע קען ער זיך פאר א טויטע בהמה אויך מאכן משכב זכר. איטס אנבעליוועבל. סאו דער יואלי וועבער, דערווייל מיין איך אז ער איז נאך מנהל, אבער ס'האט געמאכט אן אווערנעס קודם פאר צוואַנציק מלמדים, און די קינדער האבן אויך געזען מ'האט געטיילט צעטלעך און ס'איז געווען אויסגעהאנגען פאוסטערס מ'האט געכאפט פיקטשערס און במילא האבן די עלטערן אנהייבן צו הערן אז עפעס איז געווען אין חדר. יעצט אויב זיי האבן גענוג כח זיך צו גיין שלאגן איז זיכער גוט, טאמער נישט האבן מיר זיי צו העלפן, און טאמער זי וויל זיך נישט גיין שלאגן איז נאו פראבלעם, זאל מען מאלעסטן דיין קינד, כ'האב זיי געזאגט, כ'האב יעדן געזאגט אין די דרשות, האסט א דירה וואס האט דיך געקאסט דרײַ הונדערט טויזענט דאלער, דו וועסט עס מוזן פארקויפן, און וועסט קוים האבן גענוג צו צאלן פארן דאקטער.

ברוך השם ס'פארט גוט. צום רחד, מיר זענען דארט געווען פאר אנדערטהאלבן יאר צוריק, האב איך געהאלפן פאר אפאר חברה צו גרינדן אין בית שמש אזא אפיס וואס איך האלט ס'פעלט אויס איבעראל אז מ'זאל קענען ווי מ'זאגט ארויסקומען מיטן אמת, יעצט ביתר איז געווארן זייער ווארעם צו מיין ארבעט ווייל זיי האבן דאך געזען אז זיי האבן געהאט א חזר דארטן און ס'טויג נישט, איז געווארן א גאנצע נייע מאוומענט זיי ווילן אויכעט יעצט עפענען אזא אפיס, קיצור. איך האלט מען דארף דא אין ווילימסבורג אויך עפענען אזא אפיס אין אין בארא פארק אויך אז א מיידל האט א קאמפלעין אז די טאטע וואוינט מיט איר זאל זי האבן וואו צו זאגן, נישט אזוי ווי די פרשה פון דעם קראנצלער וואס האט מיך אפגעקאלט אז איר טאטע וואוינט שוין מיט איר פון די פערצן ביז די איין און צוואנציג און אזא מיידל וואס נחמיה האט מיט איר מאלעסטעט זאל מען אויך האבן א וועג וויאזוי מען זאל קענען גיין צו קאמפלעינען ס'זאל נישט געשעהן צופיל מאל, מיט אנדערע ווערטער וואן טיים איז מאר דען אינאף, סאו דארף מען דאס אלעס נעמען אין קאנסידערעישן, סאו דארף מען האבן אן אויף, איך געדענק ווען מ'האט געגרינדעט די הצלה האט יעדער געפרעגט וואס פעלט עס אויס, ס'איז נישט געווען ביז יעצט א העמד אהין, דערווייל היינט קען מען ווען לעבן אן הצלה? נישט מעגליך, נאכדעם די זעלבע מיט די שומרים, סאו דארף מען וויסן די זעלבע זאך איז מיט אן אפיס, מ'זאל קענען ריפארטן סעקשועל אביוז, און מ'זאל נישט גיין צו די רבנים נאר צו די פאליס. עניוועי יעצט לאמיר גיין ווייטער, אין באבוב איז געשען יעצט א מורא'דיגע אינצידענט אז איינער האט געכאפט ווידיאו אין די מקווה, ביי די מענער, און מען איז אים נאכגעלאפן און די שומרים האבן געכאפט, הער איך אז ער האט שעות אריכות פון ווידיאוס פון מענטשן אין די מקווה נאקעטערהייט, יעצט אויב עטס געדענקטס מיט אפאר חדשים צוריק האב איך ענק געזאגט וועגן דעם אז ס'איז דא אזא זאך אז מענטשן כאפן מיט די סעלפאונס, פיקטשערס פון די מקווה. קאלט מיך אן א רב דו ווייסט דו ביסט דאך שוין אזוי צודרייט, וועלכע מענטש גייט טוען אזא זאך? זאג איך דעם רב כ'וויל אייך עפעס זאגן, איך זיץ נישט אגאנצן טאג און איך חלום פאנטאזיעס וואס צו זאגן אויפן האטליין, וואס איך זע דאס זאג איך, ס'האט מיך געוויזן א בחור אז ער האט פון סאטמאר פון די גרויסע סאטמארע ראדני סטריט האט ער שעות אריכות אויף זיין קעמרע, פרעג איך אים צו וואס דארפסטו דאס האבן, זאגט ער הער אויס מען גייט דאך אין די מקווה נאר איינמאל א וואך פרייטאג גייען אלע קליינע קינדער מיט אלע. זאגט ער און איך וויל עס קענען זעהן א גאנצע וואך, ס'איז א קליינע די די קעמערעס היינט מיט די גאנצע טעלעפאן זענען קליין גארנישט, און וועגן דעם האב איך עס געזאגט, יעצט ווייזט זיך אויס אז ס'איז אמת, איך הער די שומרים האבן ביי אים אויך געטראפן שעות אריכות פון טשיילד פארנאגרעפי, פאר דעם קען מען גיין זיצן, דאס איז א גרויסע קריים דאס, סאו למעשה וויל איך ענק זאגן. רבותי, מען כאפט איינעם אין מקווה דארף מען אים גראד איינזעצן, ניין וואן וואן, נישט די שומרים זאלן אים נאכלויפן. שוין, יעצט וועל מיר גייען צו צו זייער א וויכטיגן ענין וואס דא איז געשען. ווי אונז האט אלע געהערט האב איך ענק געזאגט פון ארץ ישראל א שידור אז הרב לאנדא האלט אז מען טאר נישט חתונה האבן דער שידוך דער יוסי מעזעי טאר נישט חתונה האבן, וואס איז געווען דער סוף? סוף איז אז רב לאנדא אליין האט געגעבן אן אישור אז מ'מעג יא. מ'האט אים געפרעגט פארוואס, האט ער געזאגט איך בין א רב אין די רבנות אויך זיי נעמען אן מיינע גיטין און קידושין און אז איך וועל נישט אננעמען זייערע וועט זיין א אפטיילונג. יעצט וויל איך ענק זאגן רבותי וויאזוי האט געפילט רב געשטעטנער בשעת מ'איז אים געקומען זאגן אז. און מ'האט זיך אויסגעלאכט און מ'האט חתונה געמאכט. אזש וויאזוי ער האט געפילט, הי מאסט העוו פעלט אוועפול. דא איז ער זיך מוסר נפש, ער זאגט תורה שעה'ן, שעות אריכות, און ער איז מברר אלע שיטות, און קומט אן רבי יעקב לאנדא פון לעפט פיעלד און לאכט זיך אויס דערפון. הי מאסט העוו פעלט ווערי בעד. און איך האב מיט אים א מיטגעפיל. און איך האב פונקט אזוי שלעכט געפילט ווען דער וויזשניצער רבי האט מיך גענומען צו מאכן דריי אין פרויען מקווה'ס אין גיבערס און אין בארא פארק, ס'האט געהייסן פאר פרייטאג צונאכטס וועט עס זיין דארטן אויף פיפטי טערד סטריט און עיטינט עוועניו, און א מקווה אין מאנטריאל האט אויך געהייסן ס'וועט זיין פאר פרייטאג צונאכטס, כ'האב אריינגעלייגט אלע הידורים, מ'האט געגראבן א קוואל, מ'האט געברענגט געברענגט א פארטעבל דרילער, אנבעליוועבל! נאכדעם ווען איך קום אריין און איך זאג אים כ'האב געהערט פון איינעם פסח וואס ער האט געמאכט דארט אין די מקווה, אין בית ישראל, ער הייסט פסח, נישט פייסעך, צו האט ער דאס געהערט, כאפט ער מיך אן, און ער געט מיך א ווארף ארויס מיט ביידע הענטן אפיר ביז צו די טיר. וויאזוי האב איך געפילט דעמאלטס? האב איך אים געשריבן, דו האסט דאך מיך גענוצט פאר דיינע פרויען מקווה'ס, יעצט ווייל איך זאג דיר אן עוולה, דעמאלטס בין איך געווארן אויס א גוטער פוסק אויף מקווה'ס? מאסט העוו פעלט ווערי בעד, דער געשטעטנער, די זעלבע איך אויכעט, זיי נוצן דיך ווען זיי ווילן. צו וואס זיי ווילן, און נאכדעם לאכן זיי זיך אויס, ס'איז א גוטע ווייטאג. נאר אז עטס ווילט וויסן דעם אמת, די אלע רבנים וואס האבן געזאגט אז מען מעג, און מענדעלע האגער דער, כ'האב ענק שוין געזאגט, דאס איז א ריכטיגער קאלט, די זענען נישט צו בלעימען פאר די זאך. ניין זיי זענען נישט צו בלעימען, יעדער ווייסט זיי זענען נישט קיין תלמידי חכמים, ס'איז גארנישט. וועם איז באמת צו בלעימען פאר די זאך? רב לאנדא. רב לאנדא איז געווען דער גרעסטער. אונטערברעכער פון די הלכה אז מען טאר נישט געבן א גט מעושה, ווייל ווען ער שטעלט זיך ארויס אז מען זאל עס נישט טון, וואלט מען עס נישט געטון, אזוי ווי ער האט זיך נישט ארויסגעשטעלט טוט מען עס. יעצט איך וויל פארשטיין איין זאך, וואסערע נאמנות האט הרב לאנדא היינט מיט זיין הכשר? אונז האבן אמאל געמיינט ער איז דער חשובסטער און דער ערליכסטער רב, אז ער קען זאגן ווייל די רבנות נעמט אן זיינע גיטין קידושין מוז ער אננעמען זייערע און ביי לא קען מען נישט סטאפן, האסטו געדארפט זאגן איך געב נישט קיין אישור. אבער אז דו האסט מורא ווייל די פאליס וועט דיך אויפפיקן טאמער דו וועסט נישט געבן קיין אישור נו אפשר זענען אלע דיינע הכשרים אויך געבויעט אזוי איר זאלט וויסן הרב לאנדא האט געשטעלט די הקמת מצבה אויף די אלע פאלשע גיטין די געצווינגענע. און איז עס רב פאדווא פון לונדון וואס ער האט געגעבן די קידושין? מילא ער איז דאך משועבד פאר כדתיא ער טוט דאך וואס זיי זאגן נישט וואס די תורה זאגט אבער אז דו נעמסט א מענטש ווי רב לאנדא וואס האט נישט מורא פאר קיינעם און ער איז א סעלף מעיד מען מיט א גוטן רעפיוטעישאן אז ער האט דאס געטוהן, זעמער אונז פיניש. קען נעמען דעם גאנצן רב לאנדא'ס הכשר און אראפלאשן אין בית הכסא, ס'איז גארנישט ווערט. און זאלסטו וויסן, אזוי זעט אויס גאנץ כלל ישראל'ס הכשרים היינט, און אזוי זעט אויס אלע הלכות, און אויב די רבנים האבן דאס צוגעלאזט, זעמער אונז אויף גרויסע צרות. ווייל יעצט שרייט שוין יעדער, ס'איז שוין דא א גאנצע בית דין, פאדווא, רב לאנדא, און ווער נאך? יעצט איז דא איינער פון די רבנים, וואס האבן געמאכט דעם קידוש, זיי האבן געווען דער מסדר קידושין, האט מיך געזאגט איך מיין אז ער הייסט גרימבערג איך געדענק נישט, האט ער האט געטענה'ט אז ס'איז דא עפעס א רב ביי קארעליצן'ס בית דין וואס ער הייסט גוט מארגן צו וואס, איך געדענק אפילו נישט די נעמען, ער האט מתיר געווען, איך געגאנגען א רב האט מיר פארציילט ער האט אפגערופן אויפן טעלעפאן דעם רב פון דער וויסען קארעליץ בית דין דער גוט מאכער צו וויאזוי ער הייסט. גוט מאכער צו וויאזוי, און ער האט אים געפרעגט, זאג נאר, אין פראנט פון דעם גרימבערג וואס איז געזעסן ביים טעלעפאן, פרעגט ער, איר האט מתיר געווען דעם גע דעם גט אז ס'איז כשר? זאגט ער, קיינמאל נישט! זאגט ער, דער בית דין פון מענדעלען זאגט דאך אין אייער נאמען, דער גרימבערג זאגט דאך אין אייער נאמען אז איר האט געזאגט ס'איז גוט, זאגט ער, זאגט אים, ער איז א ליגענער! און מיט אזאלכע ליגנט איז מען מתיר גיטין, און מיט אזאלכע ליגנט איז מען מתיר מקוואות, איך בין געווען יעצט אויף א פלאץ ווי די מקווה געווען זוחל זעכצן אינטשעס א טאג, יעצט ווייסט וואס דאס הייסט? כ'בין געווען אינעם זעלבן פלאץ פאר צוויי יאר צוריק האט דער רב געזאגט איך לאז דיך נישט אריין. נאכדעם א וואך נאכדעם צי אנדערטהאלבן וואכן האט ער באקומען קענסער האט זיך געמוטשעט אנדערטהאלבן יאר און ער איז געשטארבן. דער נייער רב וואס האט עס איבערגענומען זאגט יא איך לאז אייך אריין איך האב מורא פאר אייך זאג איך נישט פאר מיר פאר די מקווה דארפט איר מורא האבן און ס'איז געווען פסול דאורייתא זעכצן אינטשעס א טאג א מקווה פארלירט נאך פאר ער האט מיך אריינגעלאזט האב איך אים געזאגט אייער מקווה איז נישט כשר כ'האב געזען אינדרויסן דער בילדינג איז גערוקט צוויי אינטשעס האט זיך צוטיילט. און דארט איז דא קרקע טופחת, כ'האב ענק שוין אמאל פארציילט כ'האב געמאכט אין בית שמש וואס מ'איז דורך געגאנגען פראבלעמען, נאך אמאל רעדן דערפון. על כל פנים, כ'האב געזען נאך פאר כ'בין אריין אז ס'טויג נישט, און מ'לאזט נישט אריין באקוקן, וואס ס'עט זיין אז כ'וועל אריין קומען כ'על דאך מאכן א שווייג עניוועי מ'עט עס פיקסן, יעצט האט מען געדארפט ברענגען א סטראקטשערל ענדזשעניר, ס'איז א גאנצע מעשה. על כל פנים, ווער האט געשטעלט דעם סתימת הגולל אויף די אלע פאלשע גיטין אז מ'זאל קענען געבן גט מעושה'ס? הרב. חיים יודא לאנדא, שקויעך פאר אייך, דער סמך מם דאנקט אייך און קישט אייך פאר דעם. רב שך האט געשריגן, פאר דעם ליובאוויטשער טאר מען נישט טראסטן גארנישט, און ווען ער האט עס געזאגט האט מען אלע געהאלטן רב שך איז משוגע, אבער זעהט אויס זיין כח התורה האט אלעס געזעהן. שוין, דאס איז געווען די עמערדזשענסי, יעצט קומען מיר צום געהעריגן שיר. פרשת ויחי יעקב, ווי יעקב האט געלעבט בארץ מצרים. צו די סדר ווי ס'גייט מכות. קיצור, כ'האב געוואלט אביסל רעדן אפאר וויכטיגע זאכן. די ערשטע זאך וואס איך וויל רעדן איז, כ'בין געווען אין ארץ ישראל, כ'בין שוין ברוך השם אהיים געקומען, די אלע שונאים זאגן אייביג, אה, ער קען נישט פארן אויף ארץ ישראל, אה, ער קען נישט, ער קען נישט פארן אויף אוקריינע, איך פאר אויף אוקריינע, איך פאר אויף ארץ ישראל. נא גיי מאך שטיל די אלע צודרייטע חברה. עניוועי, בין איך געווען דא. אין ארץ ישראל. אזוי ווי איך האב גערעדט זייער ווארעם וועגן יוסף הצדיק און אז חנוכה איז א תיקון פון יוסף מכירת יוסף. בקיצור אסאך מענטשן הערן מיך אויס איבער די וועלט. איז געווען אפאר מענטשן וואס האבן געזאגט אז זיי דינגען א באס און מען וועט פארן צו יוסף הצדיק'ס ציון די זעקסטע נאכט חנוכה. יסוד. שוין איך האב נישט צוגעלייגט צופיל קאפ און איך פרעג זיי זאג מיר ס'איז שוין געווען אמאל אן אינצידענט דארט? האבן זיי מיר נישט געזאגט אז יא אבער ס'איז געווען אבער איך האב נישט געוויסט. עניוועי האב איך געקענט באשטיין צו פארן. אויפן וועג פארנדיג. האב איך געזאגט אפאר ווערטער, זיי האבן געוואלט איך זאל נעמען די מייק, האב איך זיי געזאגט אזוי, געפין מיר אז ווען מען האט געכאפט אז דער בעכער איז געווען אינעם זאק פון בנימינ'ן, איז דאך בנימין דער גנב. בקיצור, קומען אלע שבטים און זיי זאגן מיט איין מאל, אונז בלייבן מיר אלע דיינע קנעכט, באקומסט יעצט פרי פאר אלל, עלף קנעכט אומזינסט. שרייט יוסף הצדיק ניין, ער שרייט אזוי. ווער ביי וועם מ'האט געטראפן דעם בעכער דעם וועל איך נעמען פאר א קנעכט, און די איבריגע קענט עטס צוריק ארויפגיין צו ענקער טאטן. איז לכאורה האט דאך די שבטי קה, יהודה, וואס איז געווען דער פארשטייער האט דאך געוואלט געבן מער פאר יוסף וויפיל יוסף האט פארלאנגט, זאגט יוסף ניין איך וועל נעמען נאר דעם ביי וועם מ'האט געטראפן דעם בעכער. נאכדעם שטייט ויגש אליו יהודה גייט ער צו און ער זאגט טאמער דו זאלסט מיר נישט ארויסגעבן בנימינ'ן וועל איך דיך הרג'ענען מיט פרעה'ן און ווי די מדרש ברענגט, אז ער האט געגעבן א כאפ אן אין דעם זייל פונעם בילדינג און עס איז איינגעפאלן זיי זענען געווען גיבורי כח זענען געווען שבטי קה על כל פנים איז וואס איז נישט צו פארשטיין זיי ווילן אלע בלייבן קנעכט די מינוט ווען מען זאגט הע זאגט יוסף ניין נאר דער וואס האט דעם בעכער און נאכדעם קומט ויגש אליו יהודה גייט צו צו הרג'נען גאנץ מצרים פארוואס יוסף האט דאך געוואלט דיר טוהן נאך בעסער ווי דו האסט געוואלט יוסף האט געוואלט נאר בנימין זאל בלייבן דא, די אנדערע קענט עטס אהיים גיין. אויפן וועג פארנדיג איז מיר בייגעפאלן איך האב עס געזאגט, קען זיין ס'איז אן אמת, שטייט אז ינאי המלך האט געהייסן מען זאל איבערטייטשן די תורה, קיצור און דארטן איז געשטאנען גונב איש ומכרו און מות יומת האט ער געזאגט קיינמאל האט מען דאס נישט באצאלט און איך גיי הרג'ענען צען פון די גרעסטע צדיקים פונעם דור ווייל זיי זענען ראוי אז זאלן מכפר זיין אויף די אלע זאכן. פון יוסף מכירת יוסף. יעצט שטעלט זיך דא א שאלה, אז זיי האבן געהערט אז ס'איז דא אזא מין גזירה, זענען זיי געגאנגען צו רבי ישמעאל כהן גדול ז"ל, און זיי האבן געזאגט ער זאל זיך מטהר זיין, ארויסזאגן דעם שם המפורש, און דעמאלטס וועט מען זען צו ס'איז נגזר געווארן די גזירה צו נישט. לכאורה איז נישט צו פארשטיין, וואס עפעס גייסטו זיך ביי ארויסזאגן דעם שם המפורש און פרעגן אין הימל, געפין מיר נישט ביי קיין שום גזירה אז ס'זאל אזוי זיין. די תירוץ איז זייער פשוט, די עשרה הרוגי מלכות האבן געזען אז ער מאנט צען מענטשן, זיי האבן געוואוסט אז דער צענטער, אדער בעסער געזאגט דער ערשטער, איז געווען דער אייבישטער אין די מכירה. יעצט, ווער קען באצאלן פארן אייבישטן? כ'מיין וואס איז שייך צו זאגן בכלל? איז ס'איז דא אזא ענין דער אייבישטער זאגט אז שעיר ראש חודש הביאו עלי כפרה, אבער ווער ווער קען נעמען דעם דעם פלאץ פון דעם אייבישטן אז ער זאל קענען פארצייען פארן אייבישטן, אזאנס איז דאך נישט דא. האבן זיי געוואוסט אז דאס קען נישט זיין קיין גזירה פון הימל, ווייל ס'מאכט נישט קיין סענס, ווילסט הרג'נען צען מענטשן, כ'מיין וועגן דעם אייבערשטן, ווי ווי ווער ווער וועט שטיין פארן אייבערשטנ'ס וועג, דאס האבן זיי נאך דעמאלטס נישט געוואוסט אז שמעון העמסוני האט גע'דרש'נט אלע את'ן שבתורה, ווען ס'איז געקומען צו את ה' אלקיך תירא האט ער זיך פירש האט ער זיך אפגעשיידט, ווייל את ה' אלקיך תירא ווער איז. ווי קען מען צושטעלן איינעם צום אייבערשטן? אויב איבעראל וואו עס שטייט את איז לרבות, נו וועם גייסטו מרבה זיין ביי את השם אלוקיך תירא? זאגט די גמרא, האט ער זיך פורש געווען און געזאגט די אלע דרשות זענען געווען דרשות של הבל. ביז ס'איז געקומען רבי עקיבא און ער האט געזאגט ניין ס'איז אלעס געווען דרשות של אמת, איי וואס איז מיט את השם אלוקיך תירא? את לרבות תלמידי חכמים. איז געקומען רבי עקיבא און האט מגלה געווען א סוד אז את איז געמאכט פאר תלמידי חכמים וואס איז לרבות תלמידי חכמים את ה' אלקיך, דארף האבן דרך ארץ פאר א תלמיד חכם אזוי ווי מען האט דרך ארץ פארן אייבערשטן און אזוי ווייטער, ממילא אז ס'איז געווארן א לימוד פון את ה' אלקיך תירא וואס דעמאלטס איז נאכנישט געווען, דאס האט הערשט רבי עקיבא געמאכט דעם לימוד, האבן זיי געוואוסט אז דאס מוז זיין א פאלשע גזירה, זיי האבן אבער געהייסן רבי ישמעאל כהן גדול ער זאל ארויפגיין אין הימל, און רבי ישמעאל כהן גדול האט געזאגט ס'איז יא קבלו עליכם עטס מוזטס עס נעמען אויף ענק. אה, יעצט האטס א פראבלעם ווער וועט זיין פארן אייבערשטן כביכול? דאס האט שוין דער אייבערשטער זיינע חשבונות, איז געקומען דער רבי עקיבא און האט מגלה געווען אז את השם אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמים, איז דער רבי עקיבא געווען דער וואס ער איז געשטארבן כביכול פארן אייבערשטן צו באצאלן דאס כביכול וואס דער אייבערשטער האט זיך משתתף געווען מיט די מכירה מיט דעם חרם. עס ווערט געברענגט פון רבי שמשון אסטראפאליער, צום סוף פון פרשת בחוקותי איז דא דארט א פסוק שטייט וכל מעשר בקר וצאן כל אשר יעבור תחת השבט העשירי קודש לה', זאגט רבי שמשון אסטראפאליער זיינע גרויסע סודות איז ער זאגט ער א סוד וכל אשר יעבור תחת השבט, יעדער איינער וואס איז נעבעך דורך געגאנגען די עשרה הרוגי מלכות איז געגאנגען וועגן א שבט. יעדער האט מכפר געווען אויף א שבט, אבער העשירי דער צענטער דאס איז רבי עקיבא איז געווען קודש לה', ער איז געגאנגען כביכול מכפר צו זיין ווייל דער אייבערשטער איז אויך געווען דארט א שותף, זיך אויך משתתף געווען, וועגן דעם שטייט ביי רבי עקיבא אז ס'איז יצאה נשמתו באחד, זיין נשמה איז ארויס פארן אחד פארן הייליגן באשעפער, און אזוי ווי רבי עקיבא האט עס מגלה געווען דעם דרש איז ממילא געווארן אז רבי עקיבא האט באצאלט די פרייז אויכעט אזוי ווי ס'שטייט דארטן ביי. ווען ס'איז געווען די מעשה ווען דער שבט שמעון האט נעבעך מזנה געווען, איז ער געקומען וויינען צו משה רבינו, האט זיך אנגערופען, אלעזר, דו האסט דאך אונז געלערנט אז בועל ארמית קנאין פוגעין בו, האט ער געזאגט, קריינא דאיגרתא ליהוי פרוונקא, דער וואס ליינט דעם בריוו דער זאל טוהן דעם דזשאב. סא רבי עקיבא האט מגלה געווען אז את ה' אלקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים דארף אזוי מורא האבן פונקט ווי פארן אייבערשטן, קומט אויס אז זיי קענען כביכול מכפר זיין פארן אייבערשטן אויכעט. איז רבי עקיבא געגאנגען פארן אייבערשטן. יעצט וועגן דעם האבן זיי געמוזט פרעגן אין הימל צו ס'איז נגזר געווארן די גזירה, ווייל ווען נישט האבן זיי נישט פארשטאנען ווי אזוי דאס ארבעט. יעצט די זעלבע קען מען זאגן דא אויכעט, דאס איז דאך די זעלבע גזירה, די מכירת יוסף איז דאך געווען א חטא, וואס דאס האט מען נעבעך באצאלט פון די עשרה הרוגי מלכות. איז ווען זיי האבן געזען, די שבטים, די שבטי קה, אז יוסף וויל זיי צונעמען דא, בנימינ'ן, האבן זיי אנגעהויבן צו טראכטן, איז דאס זיין אייגענע גזירה וואס ער טוט און אונז האמיר בכח מיט כח התורה מלחמה האלטן מיט אים? אדער איז דאס נגזר געווארן אין הימל ווייל אונז האמיר געזינדיגט? צו פארקויפן יוסף. אבער זיי האבן נישט געקענט פארשטיין אים, פארוואס טשעפעט ער פונקט מיט בנימין? ער דארף דאך טשעפען מיט עניבאדי נאר נישט מיט בנימין, בנימין איז דאך נישט געווען ביי די מכירה. האבן זיי מורא געהאט אז דאס איז זיין אייגענע רשעות וואס דער שני למלך וויל דא טון, סאו האבן זיי געקלערט אזוי. זיי האבן אויסטרייען און זעהן צי דאס איז אייגנס צי דאס איז פון הימל צי ס'איז נגזרה גזירה. האבן זיי געזאגט אזוי, אונז בלייבן מיר אלע דא פאר קנעכט. יעצט טאמער בלייבן מיר אלע פאר קנעכט און יוסף זאגט יא עטס קענטס דא בלייבן אלע פאר קנעכט איז א סימן אז דאס האט צו טון מיט מכירת יוסף ווייל די אלע זענען געווען ביי מכירת יוסף. טאמער וועט ער זיך עקש'ענען און זאגן נאר בנימין ווייל מ'האט ביי אים געטראפן דעם בעכער איז עס א אייגענע פאבריצירטע גזירה וואס אונז קען מיר זיך קריגן מיט אים אונז קען מיר אים מנצח זיין, ווייל בנימין איז דאך נישט געווען דארט. עס קומט אן אזוי, מען האט געטראפן דעם בעכער, זאגט יהודה, אלע בלייב מיר דא קנעכט. אונז זאמיר זען, אונז קריכן מיר פון דא נישט ארויס, ס'איז אונזער חטא ווייל מ'האט פארקויפט יוסף'ן, אלע זעמיר דא. די מינוט יוסף האט זיי געזאגט, ניין, איך נעם נאר בנימינ'ן, האבן זיי געוואוסט עס קען נישט זיין פון הימל די גזירה, ווייל בנימין האט דאך נישט געהאט קיין שייכות דערמיט. דעמאלס איז ויגש אליו יהודה, איך גיי צו דיר צו, און איך זאג דיר, הער מיך אויס, איך וועל דיך הרג'נען פונקטליך אינאיינעם מיט פרעה. און ביז ס'איז געווארן אז יוסף הצדיק האט זיי געזאגט אני יוסף. יעצט איך וויל ענק זאגן, ס'איז געווען א גרויסער צדיק, ער האט געהייסן ר' מאיר אייזנשטאט, דאס איז נישט דער מהר"ם א"ש, ס'איז געווען נאך איינער, ער האט געמאכט שאלות ותשובות פנים מאירות, ר' מאיר אייזנשטאט, ער האט אויף מקווה זייער שיינע תשובות, דער ר' מאיר אייזנשטאט זאגט א מורא'דיג ווארט, און ס'איז כדאי נאכצוזאגן, ער זאגט דער דין איז אז איינער זאגט געטס מיר ארויס א פרוי, וועלעכע עטס ווילטס, און זנות איז דאך ביהרג ואל יעבור, יעדער איז זיך מחיוב צו לאזן הרג'ענען, איז זאגט ער געב מיר ארויס איין פרוי איך וויל מיט איר מזנה זיין, לאז איך ענק אלע אפ. שטייט אין שולחן ערוך אז אלע מוזן זיך לאזן הרג'ענען און מען טאר נישט ארויס געבן א מענטש ווייל ס'איז אין מדחין נפש מפני נפש. כ'האב געהערט זאגן א אינטערעסאנטע זאך ס'איז אף דע רעקערד, דאס האב איך נישט געזאגט אויפן באס, אז ס'איז געווען דעמאלטס האט מען באצאלט פאר דריי מענטשן זאלן פארן אין די קאר מיטן הייליגן בעלזער רב ר' אהרל'ען, און מען האט באצאלט פארן ברודער דעם בילגורייער רב, און מען האט באצאלט פאר סאנזער רב'ס א זון, דער טשעכויווער. כ'האב געהערט זאגן אז ביז מען האט גערופן דעם טשעכויווער האט זיך אריינגעזעצט איינער פון די בעלזער רב'ס גבאים דארטן, דער בעלזער רב האט געזאגט אין מדחין נפש מפני נפש, האט זיך אריינגעזעצט זאל ער פארן. שפעטער איז געווען א גאנצע מעשה, ער האט געוואלט איבערבעטן דעם רבי'ן דעם סאטמאר רב, אבער דער רבי האט אים נישט געוואלט אפילו אויפנעמען. איך האב געהערט פון מענטשן וואס זענען געשטאנען ביים רבינ'ס טיר, ער האט אריינגעשיקט שליחים, דער רבי האט געזאגט איך וויל אים נישט זען. ווער דאס איז איז נישט וויכטיג יעצט, אבער בעלזער רב האט אויך אויף דעם געבויט, אין מדחין נפש מפני נפש האט זיך אריינגעזעצט זאל ער זיצן, און מען האט עהם געראטעוועט אנשטאטס'ן טשחויווער, און דער טשחויווער נעבעך געגאנגען אויף קידוש השם. על כל פנים, למעשה איז מען קען נישט ארויסגעבן איין פרוי, זאגן קענסט מיט איר מזנה זיין און מיט דעם וועלן מיר אונז אלע פטור ווערן און מ'וועט אונז נישט טשעפענען, ווייל אין מדחין נפש מפני נפש, דאס איז א שולחן ערוך, זאגט דער פנים מאירות, א מורא'דיגע זאך, מצרים איז געווען ערות הארץ. די ברידער פון יוסף האבן מורא געהאט, די שבטי קה האבן מורא געהאט, אז דער משנה למלך קויפט בנימינ'ן צו ער וויל אים האבן פאר זנות, פאר משכב זכר. פונקט אזוי ווי פוטיפר האט געקויפט יוסף'ן פאר משכב זכר, האט ער, האבן זיי געמיינט די שבטי קה, אז יוסף וויל דווקא בנימינ'ן דעם יונגסטן, דעם שענסטן, ווייל ער וויל מזנה זיין מיט אים אויך משכב זכר. דעמאלטס האבן זיי געזאגט, אונז בלייבן מיר אלע דא. דער דין איז מ'טאר נישט ארויסגעבן איינעם אונז וועמיר אלע דא זיין אז דו'סט טאטשן בנימין וועמיר דיך הרג'נען און יוסף האט געזאגט ניין איך וויל האבן נאר דעם בנימינ'ען דאס איבריגע גייטס אהיים דעמאלטס האט יהודה שוין געוויסט אז ער קויפט אים דא פאר זנות האט ער זיך צוגעשטעלט ויגש אליו יהודה איך גיי דיך הרג'נען דו'סט נאך זיין א פעדעפייל דו'סט טאטשן מיין ברודער יור פינישט נישט איך וועל קאל ניין וואן וואן נאר דו'סט קאל ניין וואן וואן ווייל איך גיי דיך הרג'נען עניוועי דאס איז וואס. דער הייליגער צדיק ר' מאיר אייזנשטאט זאגט א מורא'דיג ווארט, ס'איז עמוק עמוק. לענינינו רבותי מען דארף וויסן, מען דארף וואטשן די קינדער. די שבטי קה האבן זיך געוואלט מוסר נפש זיין בלייבן אלע דארט קנעכט און וואטשן אויף זייער ברידערל בנימין, שטעלט זיך פאר און דער טאטע וואלט זיך געזארגט אינדערהיים זיי וואלטן קיינמאל נישט צוריקגעקומען. דאס הייסט פראטעקטינג טשילדרען יעצט. וואס מען דארף וויסן איז, כ'האב ענק געזאגט אז איך בין געווען ביי יוסף הצדיק כ'על דיר זאגן די, כ'על ענק זאגן דעם אמת, מען טאר נישט גיין דארט, און ס'האט מיר זייער לייד געטון, כ'האב מיך אריינגעשטעלט אין א סכנה, כ'האב נישט געוויסט, א וואך פאר דעם האבן די אראבער געשאסן מיט א גאן אויף די אידן, די וואס זענען געקומען אויף שכם, ס'איז באגלייט מיט מיליטער, אבער ס'איז גארנישט ווערד, זיי האבן זיך גענומען שיסן, אזוי ווי זיי האבן זיך גענומען שיסן איז געווארן זייער אנגעשטרענגט דער מצב, האבן די. האט צהל די ארץ ישראל'דיגע מיליטער צוריק געשאסן, זיי האבן אים גוט פארוואונדעט, און די אנדערע שותפים האבן זיי אויכעט גוט גוט פארוואונדעט, למעשה איז געווארן א גרויסע מהומה דארטן, און שוין. די נעקסטע וואך, די וואך וואס איך בין געווען, האב איך נישט געוואוסט דארט איז דא צרות. זענען געקומען די אראבערס און ווידער געווארפן שטיינער, און ביי די וועי דעם שבת האט מען געווארפן שטיינער גייענדיג אין שער שכם אויך, דאס איז שוין אין ירושלים, די אראבערס זענען מורא'דיג צולאזט, זיי טרייען זייער לאק, איז למעשה ווען אונז זעמיר געקומען דארטן און זיי האבן געווארפן שטיינער האט די מיליטער אויסגעשאסן אזאלעכע באמבעס, אזא באמבע וואס איז טיער געז, איך ווייס אנדערע זאכן. דער עולם איז געשטאנען אינעווענדיג ביי יוסף הצדיק און געזינגען ואני עניך יעקב, כאטשיג איך בין דאך מטריח מיט מיין קבורה. בקיצור, מ'איז געשטאנען און מ'האט געזינגען און ס'האט געפלאצט אזא באמבע. נאכדעם, א צען מינוט שפעטער האבן די אראבער ווידער געווארפן שטיינער, האבן זיי געווארפן נאך א באמבע. און א דריט מאל האבן זיי געווארפן נאך א באמבע אזוי די גאנצע געגנט איז געווען פארפעסטעט און אוועק גיין קען מען נישט האבן מיר געדארפט ווארטן אויף די מיליטער ס'איז ממש אן אומגליק איך האלט נישט אז מען מעג גיין אויף די אלע פלעצער און איך בין נישט קיין חשוד צו גיין איך גיי אפילו נישט צו קבר רחל, צו די מערת המכפילה וכו' איך וויל מיך נישט אריין שטעלן אין א סכנה אבער למעשה האט מען מיך דא פארפירט ווייל כ'האב נישט גוט מדייק געווען אז דאס געהער פאר די פאלעסטיין אטאריטי יוסף הצדיק אין שכם איז ביי די פאלעסטיין אטאריטי. עניוועי, למעשה בין איך געווען און און ברוך השם איך בין צוריק געקומען, אבער איך האלט אז קיינער טאר עס נישט טון און איך אליינס וועל עס אויך בלא נדר נישט טון, די ארץ ישראל'דיגע זענען ממש הפקר יונגען, דעי דאונט קעיר, זיי מיינען זיי זענען גיבורים. און ממילא דארף מען אונז וויסן זיי זענען נישט קיין גיבורים און מען טאר עס נישט טון. עניוועי, יעצט לאמיר צוריק קומען וואס איז געווען אין ארץ ישראל, צו דערציילן וואס איז געווען אין ארץ ישראל דריי וואכן מיט אלע מיטינגס וואס כ'האב געהאט מיט די הויפט פון די פאליס, מיט די צייטונגען, מיט די טעלעוויזשאנס, מיט די רעדיאוס, דאס וועט נעמען וואכן, עס וועט נישט גיין אויף איין פוס, און חוץ דעם דארף מען דאך נאך קאווערן אביסל לאקעל נייעס אויך, אבער לאמיר רעדן אביסל וואס איז געווען, לאמיר אנהייבן. קודם די ערשטע זאך, ס'איז דא אין ארץ ישראל א רעדיאו סטעישאן, ס'הייסט ערוץ אלפיים, זיי זענען פאר פרומע, פאר בני תורה, זיי זאגן זיי האבן הונדערט טויזענט ליסענערס אין אלל אווער די ווארלד, איך מיין די אלע ספרדישע קהילות, פארשטייט זיך אין ארץ ישראל און אין ניידזשיריע און דא און דארט, אלל אווער. איך האנדל שוין מיט זיי אסאך יארן, איך פלעג אלץ רעדן וועגן מקוואות, וועגן דעם הייליגקייט פון מקווה, און אז א אידישע טאכטער זאל גיין אין מקווה, עס האט געמאכט א גוטן רושם. יעצט האב איך אים געזאגט הער אויס מיט מקווה'ס האב איך שוין גענוג גערעדט איך וויל יעצט רעדן וועגן פעדאפיילס, קיצור זיי האבן געמאכט א גרויס אסיפה אויף די רעדיא סטעישן און מ'האט באשלאסן יא מ'גייט רעדן וועגן פעדאפיילס, עניוועי זיי האבן געזאגט האסט א כרטיס פתוח האסט אן אופען טיקעט קענסט רעדן וואס דו ווילסט, עניוועי כ'האב אנגעהויבן צו רעדן פארשטייט זיך אז כ'האב וואס צו רעדן מיטן אייבערשטנ'ס הילף וואס ס'גייט פאר אין די אידישע. אין די היימישע געגנט, אין די אידישע געגנט, בקיצור, ווען איך האב אנגעהויבן צו רעדן, און האב איך קודם געזאגט כ'על ענק געבן צען סימנים וואס כ'האב ארויסגענומען פון צענליגע סייקייעטרי בוקס וויאזוי מען דערקענט אז א קינד איז געווארן געטאטשט, ווען כ'האב געזאגט דעם דריטן סימן, קאלט אריין א פרוי אין רעדיא סטעישן און זי הייבט אן, זי וויל רעדן, זאגט יענער דו קענסט נישט רעדן ווייל ער האלט אינמיטן זיין ספיטש, זאגט זי כ'מוז יעצט רעדן, שטעל אפ דעם גאנצן רעדיא סטעישן, קיצור, האט ער מיר געזאגט איך זאל אים געבן צוויי מינוט ער וויל עס אפשטעלן, און זי קאלט אריין און זי זאגט דעם סימן זעה איך יעצט אויף מיין קינד לעצטנס, וואס קען איך טון צו דעם? בקיצור האב איך איר געזאגט זאלסט וויסן זאלסט שוין נעמען דיין קינד צו א דאקטער, לאז איבער אלעס וואס דו טוסט און נעם אים צום דאקטער, עניוועי זי האט געפאלגט. און זי האט מיך נאכדעם צוריק געקאלט א טאג שפעטער, ווען איך האב געזאגט דעם פערדן סימן האט אנגעקאלט נאך א פרוי, און אזוי איז געווען יעדע פאר סימנים, און דאס אלעס איז ריקארדעד, און איך האב עס ארויף געלייגט אויף מיין בלאג, און איך וועל עס ארויף לייגן אויף מיין האטליין א יעדער זאל עס קענען הערן, איך מיין ס'איז נישט קיין דזשאוקס, איטס נאט פאני רבותי איט עינט פאני. יעצט, ס'איז געווארן אזא מהפכה אין בני ברק ווייל זיי האבן. טויזענטער ליסנערס אין בני ברק, בני ברק האט זיך איבערגעקערט, די רבנים האבן אנגעקאלט די רעדיא סטעישאן ווער האט געלאזט דעם משוגענעם רעדן, וואספארא מין שפראך איז דאס? האט ער געזאגט פאר די רבנים ליסען, עטס ווילטס ענק נישט אראפזעצן, עטס ווילטס נישט מאכן א וועג מ'זאל ארויסקריכן פון דעי חאזעריי, ליסען, וויל דו וואטעווער ווי העוו טו. נאכדעם האבן אנגעקאלט עטליכע אז זיי זענען מבטל הוראת קבע, דאס מיינט אזוי, די רעדיא סטעישן האלט זיך אויס פון מענטשן וואס זיי געבן יעדן חודש פינף דאלער, צען דאלער, צו וואטעווער איט איז, און ממילא קענען זיי אויסהאלטן דעם רעדיא סטעישן, און זיי האבן אביסל עדווערטייזמענטס, האבן אנגעקאלט עטליכע מענטשן, איך בין מבטל הוראת קבע, וואס לאזט איר אזא מענטש רעדן? און וואסערע שפראך איז דאס? האבן זיי געענטפערט די רעדיא סטעישן, קענסט מבטל זיין וואס דו ווילסט, איך ברויך נישט דיין געלט. דעיס די מין מגיפה וואס טוט זיך ביי כלל ישראל מוז ארויסקומען. ווילסט מבטל זיין הוראת קבע זיי עס מבטל ווער ברויך דיך. פארשטייסט יעדער וויל אז מען זאל רעדן פון דעם צדיק וואס ער צינדט חנוכה לעכט און דער וואס ער צינדט דעיס און דער קיינער וויל נישט רעדן קאנסטראקטיוו. נעם אהער אלע אידישע צייטונגען צו ס'איז דער איד צו דער בלאט צו ס'איז אין ארץ ישראל די עדה החרדית האט א צייטונג ווער רעדט פון סעקשועל אביוז וואס ס'גייט פאר אין די אידישע קאמיוניטי. און עספעשעלי וואס ס'איז פארגעגאנגען היינט איז שוין קיין עין הרע, האט האט די רעדיא סטעישן געזאגט ליסן קענסט שוין טון וואס דו ווילסט, אונז ברויך מיר נישט מער דיין נדבות, אונז זעמער דאך שוין וואס עטץ ווילטס, עטץ האלטס ביי גארנישט, עטץ האלטס מ'זאל זאגן אז דער רבי האט דאס געטון און דער רבי האט אזוי געטאנצן דער אזוי, וועם איז דאס אינטערעסאנט היינט? צו חינוך הבנים און חינוך הבנות, הו רילי קעירס, יעדער רבי וויאזוי ער האט געצינדן לעכט, צו ער האט אזוי געזינגען הנרות הללו צו ער האט אזוי געזינגען מעוז צור, צו ער האט געזאגט מעוז צור פאר הנרות הללו צו הנרות הללו פאר מעוז צור, דעיס איז געווען אזא דורכברוך, דאס איז א וועלטס דורכברוך אז מען זאל לאזן אויף א היימישן סטעישן רעדן דעי זאכן. און דאס וועט נאך ברענגען ווייטער וואטש ענד סי. די רבנים האבן געזאגט אז די משפחה מוז יעדעס יאר שרייבן כאטש איין מאל וועגן דעם, זיי האבן קיינמאל נישט געשריבן עפעס, איין מאל האבן זיי דעמאלטס עפעס געשריבן אזוי וואס דו האסט אליין נישט געוויסט צו מען מיינט אז מען גנב'עט אייזקרים צו פאפקארן איין קינד פון צווייטן, א דזשאוק! עניוועי, דאס איז א גרויסע דורכברוך געווען, ווייל דאס איז געווען א מורא'דיגע דרשה, ס'האט געדוירט צוויי שעה, בעליוו איט אר נאט, מען האט מיר געגעבן צו רעדן נאר א שעה, איך האב אנגעצויגן צוויי שעה און ער האט גארנישט געזאגט ווייל דער דירעקטאר האט עס געהאלטן אין איין אויסהערן און ער איז געזעסן מיט א טאש טיכל און זיך געווישט די טרערן וואס עס גייט פאר אין די אידישע געגנט, א שאנדע וואס די וועלט האט עס נישט געזען. און האב געפרעגט נאך ווען איך האב אנגעהויבן האב איך זיי געזאגט אזוי, ביי אונז האט מען געהארגעט א בחור'ל קלעצקי, קיינער קערט נישט, דא האט עפעס א יונגערמאן האט אים געהארגעט? די גאווערמענט האט צוגעזאגט אז זיי וועלן לייגן ווידיאו, ס'איז קיינמאל נישט געלייגט די ווידיאו, און ווען ס'וועט שוין זיין געלייגט וועט עס ליינען דארטן די די פאר שקצים די פון די משמרת הצניעות, און זיי וועלן זעהן וועם מ'וועט זאגן מי יחיה מי ימות, בעיסיקלי משמרת הצניעות אזוי ווי מענגעלע, דער גייט רעכטס דער גייט לינקס, פון דעם ווי מ'קען ארויסשלעפן געלט וועט מען ארויסשלעפן, און פון מיסטער וועג וואס מ'האט נישט געקענט ארויסשלעפן געלט, ווייל ער איז געווען צו קארג צו באצאלן א לויער, און ער איז צו געווען צו קארג צו באצאלן משמרת הצניעות, זיצט זיך אפ זיינע זיבן יאר און ער האט פארלוירן איין הויז ווייל מען האט אים געמאכט א לאוסוט סיוויל אויכעט. דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען. שלום שניצלער האט געקענט פאנטשן יעדן איינעם טאמער מען האט נישט באצאלט וויפיל זיי האבן ארויפגעלייגט אויפן דעם חוב, און ער האט געטראגן קינדער, בחורים האט ער געטראגן צו זאלי קאן אין ישיבה און אויפן וועג האט ער זיי אלע מאלעסטעט, זיי האבן מיך אלע פלעגן מיך אפקאלן. האב איך געבעטן הצלה מען זאל אים ארויסווארפן האט מען אים ארויסגעווארפן אויף אפאר וואכן מען האט אים צוריק גענומען די חברה קדישא אין סאטמאר מיר האט געזאגט א בחור אויף דעם בענקל וואס איז דא אינעווענדיג אין אפיס פון די חברה קדישא וואס דארטן לייגט מען אראפ די נפטרים מסתמא איך ווייס וואס מען לייגט דארטן אראפ זאגט ער אויף דעם בענקל האט ער געמאכט מיט אים הוצאת זרע לבטלה. וואס דא איז פארגעגאנגען איז כמעט געווען א דזשאוק. און זיי זיי האבן זיך נאך גערופן משמרת הצניעות. עניוועי. דאס איז געווען די פייערדיגע דרשה. ס'האט געשאקלט וועלטן, ס'האט געשאקלט אלע נוספעיפערס האבן מיך געקומען אינטערוויוען, אלע רעדיא סטעישאנס, ס'קומט יעצט ארויס, גייט זיין ארטיקלען אלל אווער. איט העז טו סטאפ! כ'האב זיי געזאגט וואס מיין ווינטש איז, איך זאל זיין פרעזידענט פון די יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקע אויף איין טאג און כ'וואלט גענומען יעדע אטאמישע באמבע וואלט עס אריינגעשאסן אין א מענער מקווה, ווייל די מענער מקווה'ס מאכן דעם גרעסטן חרבן פאר כלל ישראל וואס איז דא. און איך האב זיי מסביר געווען, ווען א גוי וויל רעיפן א יונגל מוז ער אים אהיים נעמען צו זיך אין שטוב אדער אין די קאר און מען זעהט ווער ס'האט אים גערעיפט, עפעס איידענטיפיקעישאן ווארום, דאס יונגל דארף נאר געדענקען די ערשטע דריי לעטערס פון די. פון דעם פלעיט, און ער דארף געדענקען וואסערע קאר ס'איז געווען און וואסערע קאלער, אין אפאר שעה צו א וואך צוויי דריי וועט אים די עף בי איי אויפפיקן. ביי אונז איז די גרעסטע חורבן די מענער מקווה, ס'איז נישט דא די חורבן אויף צו כלל ישראל ווי די מענער מקווה, וואס דאס האט אנגעטון, ס'האט אנגעטון אז איינער פון צוויי קינדער זענען גערעיפט, און די חברה'מאן געט זיך אזא שטופ אריין אזוי, מאכט זיך אזוי טימיד אזוי ווי ער ווייסט נישט וואס טוט זיך, און אמאל זעט ער דאס קינד'ס ריעקשאן, שטופט זיך דאס קינד אוועק. טרייט ער נאכאמאל אביסל שפעטער צו פון אן אנדערע זייט, טאמער זעט ער אז דאס קינד ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט זיך, העי, טוט ער מיט אים וואס ער וויל, דאס קינד ווייסט וואס טוט זיך מיט זיך, נאר ער האט דאך דרך ארץ, אונז האט מען דאך אויסגעלערנט אז מפני שיבה תקום, מען דארף האבן דרך ארץ פון אן אלטן איד, און איך זאג נישט אז מען זאל נישט האבן דרך ארץ, אבער נישט ווען ס'קומט אז ער טאטשט דיך, דעמאלטס איז ער א דרעטליג, איז ער נישט קיין אלטער איד. בקיצור, ס'האט אזוי ווייט געצויגן אז מ'האמיר שוין געמאכט א מיטינג, מ'האמיר. געוואלט מאכן ס'איז נאך נישט אויסגעקומען ווייל רב לאנדא איז געווען זייער ביזי, און ווען מיר האבן אים געזאגט אונז האמיר שוין די צענדליגע חתימות פון רבנים אז א קינד אונטער די בר מצוה טאר נישט גיין אין א מקווה, סאו שיקסט אים אין א מקווה, ביסטו נישט קיין רעספאנסיבל פערענט, נעמט מען אים צו די עי סי עס, די טשיילד אביוז סערוויס גייט אים צונעמען, אז אונז ארבעטן יעצט דא אין אמעריקע ער זאגט ס'א מורא'דיגע גוטע זאך, ער האט נאר א שטיקל פראבלעם. ווייל כ'האב שוין גערעדט פון דעם פראבלעם, א זון טאר נישט גיין מיט א טאטן אין מקווה, כ'האב שוין מסביר געווען, ס'איז דא א רש י, רש י זאגט אז ס'מאכט אים טראכטן שלעכטע געדאנקען, ווייל פון דארט איז ער געבוירן, בקיצור ער טאר נישט, זאגט ער כ'קען נישט שרייבן א צעטל אז מיטן טאטן זאל מען יא מעגן גיין אין מקווה, כ'האב שוין גערעדט פון דעם פראבלעם, ס'איז אן אלטער פראבלעם, אונז ווייסט מען פון דעם, הגם דער מנחת יצחק זאגט סוף כל סוף אז מ'מעג יא גיין. ס'דא תשובה אין מנחת יצחק וועגן דעם, אבער למעשה. איך טענה נאך א זאך, אפילו ווען ער גייט מיטן טאטן אין מקווה, דער טאטע ווען ער נוצט דארטן זיין העד ענד שאולדער שעמפו, דאס יונגל נוצט דאך נישט די אלע זאכן, איז דעמאלטס טוט מען אים שוין מאלעסטן? עס דויערט נישט מער ווי דריי מינוט, פיר מינוט, פינף מינוט און דער טאטע זייפט זיך נאך. נאך פינף מינוט שפעטער איז דאס קינד שוין א פגוע. זאגט רב לאנדא ער איז מסכים צו געבן א בריוו אז מען טאר נישט גיין נאר אין א מקווה וואו ס'איז דא השגחה און ער טענה'ט אז זיינע אלע מקוואות האבן השגחה אפילו אין די וואכן. נישט דא א מקווה ביי אים וואס עפנט זיך אויף פירע פארטאגס, ס'עפענען זיך שוין די מקוואות, איז דא א השגחה דארטן די גאנצע צייט אנדערש קען נישט די מקווה אפערעיטן. ס'איז דאך א מורא'דיגע זאך דאס. און גראדע ווען ער האט געשטעלט די השגחות איז אויך געווען איך בין געווען שוין ווען פינף און זעקס יאר צוריק און אונז האמיר גערעדט פון די אלע זאכן. נאר אין ארץ ישראל איז דאך דא א מועצה הדתית אז דער רב געט אריין א בקשה אז איך דארף האבן געלט פאר די און דעם צוועק מוזן זיי געבן. אויף דעם שנארן ס'איז דאך געלט פון די גאווערמענט. ביי אונז איז נישט דא קיין מועצה הדתית נאר ביי אונז האט מען עס אויכעט מוזן שטעלן מיט די צייט. ווייל דער סוף כל סוף גייט זיין א לא סוט אין ארץ ישראל די לא סוט איז נישט אזוי שטארק ווייל מען געט נישט די מינע געלטער וואס מען געט ביי אונז מען געט נישט קיין פופציג מיליאן און קיין הונדערט מיליאן מען געט אפאר פיאסטער ער זאל האבן פאר א דאקטער איז במילא איטס גאנא העפען היער טו יעצט איך זאג נאכאמאל איך האלט אז א מענטש דארף קיינמאל נישט גיין אין קיין מקווה אפילו ווען ער איז אינגערמאן טאר ער נישט גיין אין קיין מקווה טאמער איז עס אזוי נישט צניעות'דיג ווי די מקווה זענען היינט. ווייל ער זעהט וואס מ'טאר נישט, און ווייל ער איז א אינגערמאן מיינט נישט אז די תאווה איז נישט דא, און אונז האמיר גענוג אינגעלייט וואס האבן געטוהן עבירות, צו אונז קומען צו קאמפלעינס פון אינגעלייט צו אינגעלייט אויכעט, אונז האמיר אלעס. א אינגערמאן, ער זעהט אויס צו זיין נאך זעכצן יאר, א יונגער אינגערמאנטשיקל האט מיך אפגעקאלט, און האט מיר געזאגט אז דער און דער האט אים אנגעכאפט, און ער האט אים געגעבן א פראסק אין די מקווה אז ער האט געטאנצט. א מענטש דארף נישט גיין אין קיין מקווה, א מקווה איז א פרויענישע זאך.

א די גאנצע איסט סייד גייט זיך זעה איך דארטן ר' דוד פיינשטיין דער זון פון ר' משה פיינשטיין ער ווארט אין די ליין אזוי ווי יעדער קען ווארטן ערב יום כיפור א האלבע שעה ווייל קיינער וואקט נישט אריין מיט א צווייטן אין די מקווה יענער האט זיך אויסגעטוהן רבונו של עולם וואסערע מין געגייעכטס איז דאס אויף דעמאלטס האט עזרא מתקן געווען טבילת עזרא אבער נישט ווען ס'איז א חזיריי. גייסט אריין אין זשופניק, שוויץ. און נאך היינט, איך בין יעצט געווען אין ארץ ישראל, זאגט מיר איינער דו ווייסט נישט ווי גערעכט דו ביסט, איך בין א מירער בחור, א פרענק האט מיך דריי וואכן צוריק געטאטשט דארט. כאטש איך האב געהאט די שמאטע ארומגעוויקלט ארום מיר, און מען גייט שוין דארט נאר מיט א בעדינג סוט. סאו אין אמת'ן וואלט א מאן קיינמאל נישט געדארפט גיין אין מקווה. יעצט ס'איז דא אזאלכע וואס נאכן טויט ווילן זיי גיין אין מקווה, יעצט קודם איז דא א תשובה, ר' משה פיינשטיין, אז ער זעהט נישט פארוואס מען טובל'ט א טויטן, ער זעהט נישט פארוואס, מיין א טויטער איז טמא טומאת מת, א מקווה נעמט עס נישט אראפ. יעצט איז דא וואס זיי האלטן אז וועגן שדים, וועגן אנדערע זאכן, ס'גייט אוועק די קליפות, שרייבט ער קלאר אז דער וואס איז נישט געגאנגען ביי זיין לעבצייט אין מקווה, איז עס פשוט לועג לרש, ער איז דאך ביים לעבצייט נישט געגאנגען אין מקווה. יעצט איך וויל דיר פרעגן א שאלה, דארפסט נעמען א מענטש וואס האט מהדר געווען אויף טבילת עזרא, יעדעס מאל האט ער געקוקט אויף ערוות און עס איז געווען א גרעסערע חורבן ווי די גאנצע טבילת עזרא, און נאכן טויט טוסטו אים א טובה, דו טובל'סט אים אין מקווה, יעמאלט דעמאלט זעהט ער שוין נישט די אלע ערוות, דו טובל'סט אים אין א קליינע מקווה, דארפסט זעהן ער זאל קענען זעהן די אלע ערוות און זאלסט אים טובל'ען ברבים, פונקטליך אזוי ווי ער האט זיך געטובל'ט א גאנץ לעבן, דאס הייסט טבילת עזרא? דאס הייסט שמוץ, זנות. די מקווה'ס הייסן היינט קלעסיפייד א געי בעט, א משכב זכר באד. און איך זאג נאכאמאל, ס'ווערט בעסער פון טאג צו טאג און פון וואך צו וואך. אפילו אין ארץ ישראל, זיי זאגן מיר אלעס. ס'קומט אן, מיין האטליין קומט אן, איך אליין פאר יעדע אנדערטהאלבן יאר צו יעדע יאר און איך רעד. און דער עולם ווייסט, דער עולם ווייסט וואס נחום ראזענבערג וויל, פונקט ווי מ'האט מיר געוואוסט, להבדיל, בין טמא לטהרה, דער הייליגער סאטמארער רבי, יעדער האט געוואוסט וואר הי סטענדס פאר, מען האט געוואוסט ער שטייט אז מען זאל נישט ווערן פארלוירן פון די שווערע גאסן וואס זיי ווילן אונז אוועקוואשן, און בפרט נאך אין דעם ענין פון ציונות, כ'וויל נאכאמאל מסביר זיין, דעם רבינ'ס ווארט איז נישט געווען ציונות אליינס, ציונות איז א חלק פון קליפת עמלק וואס ער וויל אונז אפווישן פון דעם ביסל אמונה שלימה וואס אונז האמער. אבער דער רבי האט געהארגוועט אויף אלע זאכן און אויף אלע פראנטן פון די שווערע גאס וואס ס'וויל אונז אוועק נעמען פון אונזער ביסל מסורת אבות. איז פונקט אזוי ווי יעדער האט געוויסט וואס סאטמאר רב סטענדס פאר, יעדער ווייסט אין די גאנצע וועלט, נחום ראזנבערג אה, אז מ'זאל נישט טאטשן קינדער, מען זאל וואטשן אויף די קינדער, יעדער ווייסט, איך מיין איך בין געפארן אין אזאלכע פלעצער, מען האט מיך דאך אוועקגעלייגט שבת אויף א פלאץ ווי איך האב נישט קיין שמירה, ווייל שבת טען איך צו זיי דו ביסט אויך א איד דו טארסט נישט מחלל שבת זיין פאר מיר, סאו האב איך א סיסטעם, איך גיי אוועק אין א פלאץ ווי קיינער קען מיך נישט, קיינער ווייסט נישט, ס'איז דא א געגנט ס'הייסט ביי מגדל, ביי נהר הים, ס'איז דא א פלאץ מגדל, קיינער ווייסט נישט ווער איך בין. קיינער נישט, און קיינער קומט מיך אפילו נישט צו פרעגן וואס און וואס מאכט מיין שוויגער מיט מיין עלטערע באבען, איך זאג יעדן איינעם, איך זעה אויס ווי ביג בען, איך בין עפעס א שטאט'ס זייגער ריפארטער, העי, ליסען, גיי פרעג דיין שוויגער וואס זי מאכט, קאל הער אפ, עניוועי. אין מגדל ווי קיינער ווייסט נישט ווער איך בין, זאגט איינער, זעסט דאס איז ראזענבערג, דאס איז דער מענטש וואס ער שלאגט זיך פאר די קינדער. א איין מזל האב איך געהאט, איך בין שוין דארט געווען, איך בין געוואויר געווארן אז זיי ווייסן ווער איך בין, אוועקגיין האב איך שוין נישט געקענט ווייל ס'איז געווען שבת, אבער איין מזל האב איך געהאט אז ז'זענען געווען מיט מיר, זיי האבן אלע מיטגעהאלטן, זיי האבן מיך אלע געבענטשט, זיי האבן מיך אלע געזאגט, ברכת כהנים זאלסטו דיך אויפשטעלן און בענטשן, דו דארפסט אונז בענטשן, נישט אונז דארף מען דיך בענטשן. עניוועי, סאו לאמיר יעצט צוריקקומען וואס איז געווען דארט אין רעדיא סטעישן, האט זיך אנגעהויבן. א מאוומענט, בני ברק וועקט זיך אויף, איך וויל זאגן פארן עולם, ארץ ישראל איז באמת צוריק אונטערשטעליג מיט אלעם פון אמעריקע, מעדיקל זאכן און עווריטינג וואס דו ווילסט זאגן ס'איז זייער אונטערשטעליג, אפילו מיט מלחמות, זיי רעדן זיך איין אונז זעמער שטארק און אונז זעמער אונז זעמער, זענען גארנישט זענען גארנישט, ווען נישט די אמעריקאנער עף סיקסטינס וואלטן זיי נישט געווען גארנישט, אלעס איז אמעריקע, זיי קענען צולייגן אביסל אראפנעמען ווייל ס'איז זייער. געוויסע מלחמות פעלט אויס אזוי און אזוי און אמעריקע פירט א וועלט מלחמה פעלט אויס אנדערש סא בקיצור דאס איז אלץ קלייניקייטן אבער זענען מיט אלעם אונטערשטעליג כ'וויל ענק זאגן מיט סעקשועל אביוז זענען זיי פונקט אזוי אונטערשטעליג ווי מיט אלעמען. כ'האב גערעדט אין אנדערע פלעצער דרשות וואס כ'וועל נאך באלד רעדן פון דעם. זענען אזוי נאאיוו, אזוי אונטערשטעליג, זיי האבן נישט געוואוסט וואס משכב זכר איז, זיי האבן נישט געוואוסט די אלע זאכן, ענעל סעקס, אורעל סעקס, דעי נאו נאטינג אבאוט איט. און ווען כ'האב עס אנגעהויבן מסביר צו זיין האבן זיי געזאגט, דאס איז אין די אידישע געגנט? איר מיינט דאס געשעהט צווישן חיות אין קאנגא אין דזשאנגל? זאג איך ניין ניין ניין, גיי אהיים און רעד מיט דיין קינד וועסטו זעהן אז ס'געשעהט מיט אים. זענען אזוי נתפעל געווארן, זענען אזוי אוט אוו פראפארשען אז כ'קען ממש נישט גלייבן וויאזוי די חברה זענען. כ'וואלט רעדן האבן מיר ארויסגעווארפן זכריה ראזענבוים פון ביתר ווי ער באהאלט זיך ער האט צוטון דארט מיט יונגלעך ער רעדט מיט זיי ער פרעגט זיי אויס אלע פרייוועט זאכן טאטעס האבן מיר געזאגט זיי האבן געמיינט ער איז א מחנך זאג איך ניין ער איז א סעקס פריק. זענען אזוי אונטערשטעליג געווען זיי האבן גארנישט. איך הייב זיי אן מסביר צו זיין וואס ער האט געטון דא און וואס ער טוט דארט זאגן זיי וואס ער איז א יומען בינג בכלל זאג איך ניין ער איז א היטלער ער איז א שד ער איז נישט קיין יומען בינג. באט די דיפרענס אין אמעריקע און ארץ ישראל איז צוויי דיפרענסעס די ערשטע איז אז אין אמעריקע ווייסט מען אלעס די רבנים האבן אליין געזאגט אונז ווייסן מער ווי די. מיין קאזין פון די שומרים לאכט פון מיר, ער זאגט פינף פראצענט ווייסטו. אז דו זאלסט וויסן וואס איך ווייס ווייל איך ענטפער דעם שומרים טעלעפאן קענסטו רעדן יעדן טאג דריי שעה. זיי לאכן פון מיר, זיי האלטן אז איך ווייס נאך נישט פונקטליך אלעס וואס דא גייט פאר. און די אנדערע זאך איז אז ביי אונז אין אמעריקע האבן זיי עס פרובירט צו פייטן מיטן גרעסטן כח, און אין ארץ ישראל נישט. און אין ארץ ישראל ווען זיי ווערן עס געוואויר הייבן זיך אן צו רייסן דעם קאפ רבון העולמים דאס איז אידן? און דאס מיין קינד איז אין דזשעפערדי ווייל ס'זיצט א סאפראנאוויטש פון משמרת הצניעות וואס ער גנב'עט געלט ער טוט די זעלבע וואס משמרת הצניעות האט געטון אין ווילימסבורג? בסך הכל דער הערשל קלאר איז דאך א דיסענדענט פון די אלע שקצים דארטן. כ'וויל ענק דערציילן א מעשה. ווען אונז זעמער אויפגעוואקסן האמער אונז דאך געוויסט אז רבי אהרעלע בעלזער איז אן אויסגעוועפטער. טיפש, אזוי האמיר אונז געוויסט, אזוי האט רבי אלי' דוד אונז פארקויפט און אלע מלמדים האבן אונז דאס פארקויפט. עניוועי, איך האב יעצט גערעדט מיט א איד, א בעלזער איד, ער איז איבער די שמונים, און ער האט זיך געדרייט ביים בעלזער רב, ער האט זיך געדרייט דארט. על כל פנים, דערציילט ער א מעשה אזוי, מען איז געקומען צום בעלזער רב, מען האט געזען אז ער וואוינט שוין אין תל אביב, און מען האט געזען, ס'וואקסט שוין די הויף, מען קומט שוין פון די גאנצע וועלט צו פארן,

די מין חינוך וואס בעלזא האט דאס איז נישט דא, דער ירושלימער חינוך האט זיך זייער חינוך דא אונז ווילן מיר האבן א בעלזער חינוך האט דער רב געזאגט גוט איך בין מסכים אבער מען זאל עס רופן ישיבה דחסידי בעלזא טייטש נישט אז דער רב מאכט עס די חסידים מאכן עס פארוואס ער האט עס געזאגט דאס זעקס שעה קען איך ענק מסביר זיין פארוואס וואס פאר א חכם מחוכם דער איד איז געווען עניוועי.

איין בחור, דער ישוב הישן איז דעמאלטס געווען וואס היינט הייסט מאה שערים, און דעם איד האבן אונז געזאגט ער איז א טיפש אן אויסגעוועבטער איד, דער איד האט געהאט מער שכל אין די שיך און די נעגל פון זיינע פיס האט ער געהאט מער שכל ווי עטס אלע, דער אמרי חיים האט געהייסן דער קלוגער מענטש, דער גרויסער חכם, ער איז געווען א גענעראל א פירער, ער האט יא אנגענומען פון ישוב הישן, און וואס איז געשען צען יאר נאכדעם, ער האט געהאט אזא מרידה. אז ער האט עס קיינמאל נישט אפגעווישט. ר' מוישעלע איז געווען דעמאלטס דער ראש ישיבה, ער האט געהאט א רגש נחיתות אן אינפיריאריטי קאמפלעקס עד יום מותו, און מענדעלע זיין זון דער קולט דער האט עס איבערגענומען פון דעם, וועגן דעם מאכט ער שור אז יעדער וואס קומט צו אים מוז זיך אים איבערגעבן דעם נפש רוח און נשמה. חיים מאיר'ל האט געכאפט התפעלות פון ישוב הישן, אראפגעלאזטע פיאות און זיי זענען פרום, אבער נאכדעם גייען זיי איינטיילן א דעה, און בעלזער רב האט געזאגט איך וויל נישט פון ישוב הישן קיין שום בחור. און דעמאלס וואס ס'איז געווען די מרידה האט דער אמרי חיים געזאגט פאר מוישעלע שפאר צו די ישיבה, זאגט ער ניין דאס זענען שוין מיט מיר, זאגט ער ניין ניין ניין די פיש לאזן איבער אייערלעך און די אייערלעך וועלן דיך נאכאמאל אונטערברענגען, און דאס איז וואס דער טיפש דער בעלזער רב. עפרא לפומא פאר די אלע וואס האבן אונז דאס געלערנט, איך זאג עס נאר ווייל איך וויל דער עולם זאל וויסן וואסערא חינוך אונז האמיר געהאט. דער טיפש דער הייליגער איד דער בעלזער רב האט געוואוסט פון ישוב הישן טאר ער נישט ארייננעמען קיינעם. סאטמאר רב איז געווען דער רב אויפן ישוב הישן, אבער דאורייתא'ס. איז איינמאל האבן זיי אים געשריבן רבינו סר מן הדרך און איינמאל האבן זיי געשריבן הדרך סר מן רבינו. איינמאל האבן זיי נאכגעווארפן די רעבעצן און איינמאל האט מען צוגעשפארט דעם אוהל דאס אלץ דער ישוב הישן צו הערשל קלאר וחבריו סאפראנאוויטש וחבריו אין זופניק-שוויץ מעג מען מאכן משכב זכר פראוויידינג מען גייט מיט אזא אזוי ווי א בעדינג סוט זעט עס אויס ס'דעקט צו פון אויבן און פון אונטן איז עס אפן. משוגענע חברה! ישוב הישן! עניוועי. די אלע חברה וואס כ'האב מיט זיי גערעדט, צו ס'איז פאליס, צו ס'איז דרשות, צו ס'איז צייטונג שרייבער, יעדער איז געווען אינטערעסירט מיטצוהעלפן און נישט צו קריטיקירן. יעצט, איך האב זיי נאר געדארפט פראוון אז ס'איז אמת. קומט א משוגענער זאגט אז עס איז געשעהן זנות. אה, שקר. וויאזוי האט עס אונז געפראווט? איך האב ענק געזאגט פאר איך בין אוועק געפארן איז געווען א סטאדי אין חיפה אין א יוניווערסיטי און זיי האבן געזאגט פאר יעדן קינד וואס קומט פאראויס איז דא הונדערטע וואס קומען נישט פאראויס און זיי געגאנגען און זיי האבן אפראוטשט קינדער נישט די וואס זענען געקומען פאראויס און ס'זענען ארויסגעקומען אז די אידן זענען פֿארטי סיקס פוינט פֿייוו פערסענט ס'מיינט איינס פון פון צוויי קינדער זענען אביוזד, און ביי די אראבער איז עס סיקסטי טו פערסענט, דאס מיינט צוויי פון דריי קינדער, ס'איז אנבעליוועבל. יעצט די אביוז איז נישט נאר סעקשועל אביוז, די פופציג פערסענט, איינס פון צוויי, איז נישט סעקשועל אביוז אליין, סעקשועל אביוז איז בערך צוואנציג פערסענט, די איבריגע איז אנדערע אביוזעס. דער טאטע ווייסט נישט וויאזוי צו כאווען די קינד, קודם די ערשטע זאך א פראסק אין פנים, ער קומט אהיים ער האט נישט באקומען דעם טשעק, פון די אמעריקע פונעם ברודער, א פראסק פארן קינד. דאס איז די סטאטיסטיק וואס די צייטונג זאגט, איז אויף דעם איז שוין נישט שייך געווען זיך צו קריגן, ווייל דאס איז געווען א צוויי יארעדיגע סטאדי אין חיפה. איך וואלט נישט געוואלט אז זיי זאלן קומען אויף אמעריקע מאכן דעם סטאדי ווייל זיי וועלן טרעפן די זעלבע ריזאלטס ביי אונז אויכעט. ס'איז אנבעליוועבל. סאו במילא אז איך האב שוין קאנווינסד דעם עולם, בעסער געזאגט אז די צייטונג האט שוין קאנווינסד דעם ציבור אז ס'איז. ממש אסטראנאמישע נאמבערס, האב איך שוין נישט געהאט גארנישט וואס צו טון, ס'האט זיך שוין געארבעט אליין, ס'האט מיך שוין קיינער נישט איבערגעפרעגט פון וואנעט ווייסטו דו האסט עס דען געזען? חוץ איין רב זאגט מיר איר ווייסט אז די סנהדרין האבן געהארגעט אין זיבעציג יאהר דריי מענטשן האבן זיי געהייסן א בית דין קטלנית, זאג איך אונז הארגען מיר נישט קיינעם, אונז געבן מיר אים א וועלפעיר טשעק פאר די רעסט אוו היז לייף. אריינגעשטעלט אזא נחמיה וועבערמאן אין דזשעיל, ער האט נישט צו זארגן זיך מער אויף קיין מארגידזש, ער האט זיך נישט צו זארגן מער פאר זיין ווייב און די קינדער, די וועלפעיר נעמט אלעס איבער, זיי גייען זיך זארגן, ער דארף זיך נישט זארגן אויסהערן שידוכים, זיין ווייב וועט עס ערלעדיגן, צו די משפחה, ער דארף זיך גארנישט זארגן, הי איז ע פרי מען פאר די רעסט אוו היז לייף, וויאזוי לאנג ער לעבט וועט ער נישט דארפן. נישט דרייוון א טעקסי פאר פרנסה, נישט רעדן צו מיידלעך פאר פרנסה, ארויסהעלפן צובראכענע מיידלעך, הי העז ווי מען זאגט א קלין ריטייערמענט פאר די רעסט אוו היז לייף, דעטס אלל איט איז. וועט מיך איינער פרעגן דו וואלסט אויך געוואלט האבן אזא ריטייערמענט חס ושלום? זאג איך ניין, וועגן דעם טריי איך און איך לערן יעדן אז מען זאל האלטן די ערוה ביי זיך, איט בעלאנגס ביי יו און נאט ביי סאמבאדי עלס. און עפעס מוזטו דיך צולייגן צו סאסייעטי, ביסט דאך א סאסייעטי מעמבער, דו ביסט דאך אין סאסייעטי, דו לעבסט אין סאסייעטי, רייט? סאו יו העוו טו פוט אין אין ארדער טו געט אוט סאמטינג. זאג איך פאר יענעם אונז הרג'ען מיר נישט קיינעם, נישט קיין בית דין קטלנית, מיר האפן אז ברוך מרדכי גייט אויך צוריק בקרוב אין תפיסה, ברוך מרדכי גייט נישט, מיר גיימיר אים נישט הרג'ענען חלילה, מיר גיימיר אים האלטן אף פון סאסייעטי און פארטיג, ער זאל נישט קענען מער טאטשן קיינעם.

ווען ס'איז געווען אין אנפאנג האט יעדער געשריגן אה נחמיה איז אינאסענט ברוך מרדכי איז אינאסענט היינט שרייט נישט יעדער די זעלבע היינט שרייט מען נאר עס איז צופיל יאהר נו אויף דעם דארפסטו גיין רעדן מיטן דזשאדזש וואס האט עס אים געגעבן עס האט דאך שוין נישט מיט אונז אונז האבן אים נישט געגעבן די יאהרן. ס'איז געקומען דארטן פרא ברוך מרדכי און פרא נחמיה וועבערמאן ס'איז געווען וואס זיי האבן אים געוואלט צוהעלפן די דזשאדזש האט נישט געוואלט האסט א פראבלעם מיטן דזשאדזש? האסט דאך נישט קיין פראבלעם מיט אונז, באט למעשה אין ארץ ישראל זענען זיי אבער זייער זייער זייער הינטערשטעליג, קודם איז דא איין זאך רוב מענטשן פאלגן דארט די רבנים מ'זאל האבן א כשר'ן פאון, און איך האב געזאגט אין אלע מיינע דרשות עטס זאלטס האבן צוויי פאונס א כשר'ע מיט א נישט כשר'ע, עטס מוזטס וויסן וואס ס'גייט פאר. ווילאנג די אידישע צייטונגען גייען דאס נישט שרייבן וואס ס'גייט פאר, מוזט עטס האבן א געהעריגן אינטערנעט און עטס מוזט וויסן וואס ס'גייט פאר. און אויף מיין אינטערנעט אליינס, אויף מיין בלאג, איז דא צען פלעצער אין ארץ ישראל וואו דו קענסט אריינגיין, דו זעסט אלעס וואס דארט גייט פאר. דער איז ריעלי נאו ריזען פארוואס מ'זאל אונז דעפרייוון פון דעם. ס'איז א פראבלעם דער אינטערנעט פאר קינדער? יא, איך זאג נישט ס'איז נישט גוט אז ס'איז דא אין שטוב, אבער עלטערן דארפן וויסן וואס ס'גייט פאר. כ'האב זיי געזאגט נאך מער, דער רב אין בית מדרש זאל האבן אן אינטערנעט און יעדן מוצאי שבת ווען ס'איז דא אבות ובנים און די קינדער גייען אהיים זאלן די טאטעס בלייבן מיטן רב און ער זאל זיי ווייזן פונקטליך וואס איז געשען די וואך אין בני ברק א רעיפ, אין בני ברק א רציחה, אין בני ברק צוויי מלמדים איינגעזעצט. ס'איז דא א איד וואס הייסט ר' שמעון מאקעווער, איך האב שוין גערעדט פון אים אפאר מאל אויפן האטליין, כ'בין זייער ברוגז אויף אים. ער קומט מיר אמאל זאגן, מיר האבן גערעדט אין מקוואות, איך בין אין ארץ ישראל געווען, איך האב יעצט אויך געמאכט מקוואות, איך מאך אייביג, איך בוי אדער איך טויש וואסער, איך טו אייביג עפעס זאל זיין מהודר. האב איך גערעדט צו דעם ר' שמעון מאקעווער, פרעגט ער מיך פון וואנעט ווייס איך אז ביי אונז איז די מקווה כשר אין כפר אתא? זאג איך נו איך וועל אריבערפארן איך וועל עס באקוקן. דערווייל אבער האט עס איינער געהערט ווי איך זאג עס, ער האט מיר געגעבן זיין טעלעפאן איך זאל מיט אים רעדן. איינער האט געהערט ווי איך זאג דאס האט ער מסביר געווען רוף אים נישט ווייל ער איז אין חרם איך ווייס קען זיין וועגן דעם האב איך שוין פארגעסן הלכות מקוואות אויך חס ושלום איך ווייס נישט רוף אים נישט קיצור ער האט זיך געזוכט ארויסצודרייען עד כדי כך איך האב דאס נישט געוואוסט דאס בין איך ערשט יעצט געוואויר געווארן דאס געשען איז שוין צוריק צוויי דריי יאר עד כדי כך. אז איך האב געזען איך קען נישט צוקומען צו אים, דער גבאי זאגט אייביג יעצט אויף א חתונה און יעצט דארט און יעצט דארט, בין איך געגאנגען כ'בין אראפגעפארן ביז כפר אתא מיט מיין אייגענע קאר, און כ'האב אריינגעקלאפט אין די טיר, זאגט די רעבעצן ער איז נישט אינדערהיים. צו דאס איז געווען א ליגנט צו נישט, הו נאוס, קען זיין אז יא, מען קען זיין מען מעג זאגן היינט ליגנט, קען זיין מען האט מען נישט געטארט זאגן ליגנט פאר מען האט מאלעסטעט קינדער, איינמאל מען מאלעסטעט שוין קינדער מעג מען שוין זאגן ליגנט אויך, ס'האט מיר זייער זייער וויי געטון. כ'מיין דו רעדסט דא פון א שטאט כפר אתא וואס הונדערטער פרויען נוצן די מקווה, ס'איז נישט זיין מקווה, ס'איז די רבנות'ס מקווה, ער האט נאר אויף אזוינפיל אז זיי גלייבן אים, זיי פאלגן אים, זיי טראסטן אים, און ווען ער זאגט לאז אריין איינער זאל באקוקן וועט מען אים לאזן באקוקן. ס'האט מיר מורא'דיג וויי געטון, מאכסט חוזק פון די מקווה ווייל סאטמאר, האסט א פראבלעם מיט סאטמאר, ס'קען זיין ס'איז גאר געווען א בעלזער ווער ס'האט אים דאס געזאגט, איך ווייס נישט, ס'איז מיר נישט קיין חילוק, אבער ווי קומסטו צו באשטראפן די מקווה? איך בין אין חרם וועל איך לאזן דורכשוויצן מיך, איך האב מיך שוין פארגליכן מיטן רבונו של עולם אז ער זאל מיך ארויסנעמען פון חרם, אבער ווי קומסטו צו שפילן דיך מיט א מקווה? האב איך געזאגט עטליכע מאל אויפן האטליין, ביי מיר איז ער אן אפגעפרעגטער מענטש, ער איז א טשענגערער אייניקל, איך בין אויך א טשענגערער אייניקל, ער פארט יעדעס יאהר, עפעס איין יאהר לאזט ער אויס ס'זאל נישט זיין קיין נדר, האב איך געזאגט ער האט נישט וואס צו פארן, א מענטש וואס איז מזלזל אין מקווה'ס קען זיצן אינדערהיים. עניוועי, ס'נישט וויכטיג. למעשה איז יעצט געשטארבן אהרעלע יאקטער'ס מאמע. אהרעלע יאקטער העלפט אונז אסאך צו צו טשיילד אביוז. מ'זאל טרייען דאס אויסצווייפן. ער האט נישט ער איז אין בני ברק ער האט נישט קיין מורא. ער איז אזוי ווי איך. ער טוט. ער לאכט זיך אויס פון יעדן. מ'סטראשעט אים. ער לאכט זיך אויס. איז דער מאקעווער געווען ביי אים מנחם אבל זיין. איך בין אויך געווען ביי אים מנחם אבל זיין. דער מאקעווער איז געווען פאר מיר. און דער מאקעווער האט א גבאי וואס ער איז אין בני ברק וואס האט געטשעפעט קינדער, צען קינדער האט ער מודה געווען, און ער איז זיין גבאי אין בני ברק, איר זעט וואסערע קאמבינאציע ס'איז, זיי רופן עס א קאמבינא. בקיצור איז ער געגאנגען און האט אים כאטש געהאדעוועט געווען א נבל ער איז געזעסן נאך זיין מאמע'ס שבעה און ער האט אים ארויסגערופן האט אים געזאגט איך וויל מיט דיר דורכרעדן די פרשה ווייל לויט ווי איך פארשטיי קען מען נאך מאכן דא לאו סוטס און לויט ווי איך פארשטיי קען זיין ער האט מיינע קינדער אויך מאלעסטעט, סוף כל סוף דער מאקעווער איז א מחותן מיטן בעלזער, און דארט איז דא צען צו צוועלף אייניקלעך, אהרן מאטכי'ס קינדער, פון וואנען ווייס איך ער האט מיינע קינדער, מיינע אייניקלעך נישט געטאטשט, ער איז דאך מיין גבאי, כ'האב געלאזט מיינע קינדער שלאפן ביי אים מיט אלעם. עניוועי, אהרעלע האט אים אנגעהויבן מסביר צו זיין, די אלע חששות וואס דו האסט, דאס זאגט שוין נחום ראזנבערג אזויפיל יאר, זאגט אים נחום ראזענבערג, נחום ראזענבערג זאגט מ'האט אים דאך געטון אין חרם, ער איז א שייגעץ, ער איז א מנוול. זאגט אים אהרעלע, דאס ביסל וואס איך טו איז אויך נאר וועגן נחום ראזענבערג, ער האט מיך אריינגענומען, אמאל אין מירון האט ער מיך געטראפן, ער האט מיר פארציילט, האב איך זיך אריינגעלאזט דערין. ער איז א שייגעץ, ווען נישט ער וואלט מען היינט געהאלטן פופציג יאהר צוריק. ער איז געווארן מורא'דיג נתפעל. יעצט וויל ער זיך שוין טרעפן מיט מיר. נאר יעצט איז א שאלה צו איך וויל מיך שוין טרעפן מיט אים. איך האב אים געזאגט אזוי, מקווה, דאס מ'וועט מאכן אן אפוינטמענט וועל איך גיין. אבער מיט דיר פערזענדליך וויל איך מיך אינגאנצן נישט טרעפן, דו ביסט נישט מיין פרענד, דו האסט מורא פאר א לאו סוט ווייל דער גבאי דיינער האט מאלעסטעט צען קינדער, און ס'שטייט אים נישט גוט, שטעל דיר פאר, שטעל דיר פאר ווען א רבי'נס גבאי מאלעסטעט צען קינדער, וואסערא פנים האט שוין דער רבי? בפרט נאך א רבי וואס ער פארקויפט גארנישט, ער איז בעלזער רב'ס מחותן, ער פארט צו יעדן רבי'ן, ער פארט צו קברים, ער פארקויפט גארנישט, ס'איז נישטא קיין תשובה ספרים פון אים מיט צענליגע תשובות.

סגייט פאר, יעדער בחור'ל, יעדער יונגעלע וואס ס'רינט אים נאך ראץ פון די נאז, מ'דארף אים נאך אפווישן פון צוויי דריי יאר, ער ווייסט שוין מ'טאר אים נישט אנטאטשן. ברוך השם, דאס איז געווען א מורא'דיגע סוקסעס דעי טיטשינג מיט דעם האטליין, אנבעליוועבל. און באלד וועלן נאך די רבנים בעטן קרעדיט דערפאר, ווייל ווען זיי לייגן מיך נישט אין חרם וואלט דאך עס נישט קיינער אויסגעהערט, איך פלעג האבן צוויי הונדערט אויסהערער, די מינוט ס'איז געווארן א חרם איז ארויף אויף פינף טויזנט, פארשטייסט זיי וועלן נאך בעטן באלד קרעדיט, זיי וועלן נאך בעטן באלד אז ס'קומט זיי א שכר טוב. אזוי ווי פאר היטלערן קומט דאך מסתם אויכעט לויט זיי א שכר טוב ווייל ער האט דאך געהארגעט די אידן און די אידן האבן געשריגן שמע ישראל און זיי האבן זיך מוסר נפש געווען אויף קידוש השם סאו אפשר קומט גאר היטלערן א חלק דערין ס'איז דאך אונזערע רבנים כי דור תהפוכות המה קרעזי פיפל אף דעיר מיינד. יעצט איך בין דאס מסביר זייער באריכות ווייל. קודם כל מען הערט עס אין ארץ ישראל אויכעט, זיי ווילן יעצט עפעס מאכן אז מען זאל האבן אין ארץ ישראל אויך דעם האטליין, מען זאל עס קענען הערן אויף אלע אנדערע, אויף יעדע לאקעל קאל, אבער איך האב זיי געזאגט איך האלט אז יעדער ווער ס'וויל עס הערן הערט עס עניוועי, מען קען עס הערן אויף א געהעריגן טעלעפאן, נישט קיין כשר'ע, און צו מאכן דארט אזא זאך. קען זיין, קען זיין ס'איז גוט מ'זאל עס מאכן, קען זיין נישט, כ'ווייס נישט, כ'מוז עס איבערטראכטן. ס'האט מיר אנגעטראגן שוין איינער איז מסכים דאס אריבערצולייגן יעדע וואך דארטן אויף א האטליין, אזוי ווי אונז האמיר האטליין, ס'איז דארט דא א האטליין, די רבנים וועלן עס אסר'ן און ממילא זאלן זיי עס אסר'ן, זיי האבן אסאך א. איסורים שוין געמאכט וואס מ'לאכט פון, ס'וועט זיין נאך א זאך צו לאכן פון, סאו דארט האלט מען נאך ממש ביי די אלף, פראם וואן טו טען קען מען זאגן מ'האלט מיינוס סיקס פייוו, מ'האלט נאך פאר זירא. זענען אזוי נאאיוו אזוי צוריקגעבליבן. ס'איז אנבעליוועבל. און יעצט חזירים האבן זיי? wow! אין בני ברק עיר הפעדעפילים, אזוי רופט עס יצחק קדמון דער הויפט פון הגנת ילדים. סאו דאס איז קודם כל, ס'איז געווען זייער גוט אז מ'האט אביסל אויפגעוועקט דעם עולם, כ'האב געהאט דריי וואכן. יעדן טאג נישט געשלאפן און נישט געגעסן אויפן זעלבן פלאץ, ארום געפארן, ארום געפארן אריבער צען טויזנט מייל אין דריי וואכן, און מען האט אביסל אויפגעוועקט דעם עולם יעצט. ס'איז דא נאך א וויכטיגע זאך וואס איך וויל זאגן פארן עולם, ס'וועט מסתם ווערן א שטיקל שיני אינעם גאנצן האטליין, ס'וועט ווערן מסתם קערצער, ווייל איך האב באמת נישט אזויפיל צייט שוין, כ'האב מיך אונטערגענומען יעצט אין ארץ ישראל א נייע מישן, איך בין עס געפארן זוכן, איך האב עס נישט, ס'איז נישט אונטערגעקומען. למעשה איז אזוי, אז איינער הערט אויס דעם האטליין און ווייסט נישט וויאזוי נידריג די גאס איז, זעט עס אפשר אויס ביי אים א שטיק מניוולת. די רבנים האבן אבער יא געוואוסט וואס ס'גייט פאר, זיי האבן מיר געזאגט, אונז ווייסט מיר אסאך בעסער פון דיר וואס גייט פאר. למעשה, איך האף מיט'ן אייבישטענ'ס הילף צו סיינען א קאנטראקט, ביי איינע פון די גרעסטע קאמפאניס אין ארץ ישראל וואס זיי שרייבן אז מען גייט ארויס געבן די גאנצע מלחמה וואס דא איז געווען מיט נעמען מיט אלעם דאזענט מעיק עני דיפרענס ס'וועט נישט זיין קיין לאו סוטס מיט צו ברענגען דאקומענטס פון קאורט מיט אלעם מיט אפילו מיטן אייבישטנס הילף ארויסנעמען שטיקער פונעם קאורט פון די פעיפערס ווי ברוך מרדכי זאגט מיין ווייב איז אן אלטע באבעטשקע ווען א בחור פרעגט אים פארוואס טשעפעסטו מיך האסט דאך א ווייב אינדערהיים די אלע זאכן גייען ארויסקומען. איך האלט קאורט דאקומענטס. יעצט פרעגט איינער נו פארוואס דארפסטו דאס האבן? בין איך מסביר זייער פשוט. די מלחמה איז א מלחמה וואס דארף געדענקט ווערן עד סוף כל הדורות. פארוואס? מארגן זאל נישט קומען א נאכאמאל אזא טייט ניט קאמיוניטי און טוהן די זעלבע. אזא העלבראנץ קאמיוניטי מיט די אנדערע וואס דארט גייט פאר זנות, זאל דער אייבערשטער אפהיטן. סאו דאס דארף מען אונז וויסן אז דאס וואס אונז שרייען מיר פארן גוי קדושים תהיו און ווי'ר די האלי וואנס. אזוי ווי בערל אשכנזי שטייט אויפן סטענד און ער רייסט זיך די בארד און שרייט איים האולי איים נאט געי. דאס דארף מען אונז וויסן דאס איז ליגן דאס איז שקר ער איז נישט האולי און ער איז געי ער האט מטמא געווען צענליגע קינדער און ער האט אפילו מודה געווען ביי בית דין. יעצט דעם חרם וואס די רבנים האבן ארויף געלייגט דאס בלייבט דאס איז קושטא קאי דאס גייט בלייבן ביז משיח קומט און איך דארף מסביר זיין פאר די גאס פארוואס די רבנים האבן דאס געטון. דארף איך מסביר זיין פון אנפאנג וואסערע א הפקר וועלט דא איז געווען? דאס איז געווען די גרעסטע הפקרות וואס איז געווען צו קינדער, סיי ביי די גוים און סיי ביי די אידן, אבער ביי די אידן נאך מער ווי ביי די גוים, ווייל ביי זיי איז נישט שייך א טייט ניט קאמיוניטי. אז דער גלח האט אנגע'חזיר'ט זיינס א קינד אין טשיקאגאו, זאגט דער גוי איך קען וואוינען אין פיטסבורג אויכעט, ביי אונז איז דאך א טייט ניט קאמיוניטי, וואו העסטו וואוינען? הגם ס'איז שוין נישט דא ווי צו וואוינען אין וויליאמסבורג, עניוועי מוז מען אויף מערב טאון, אבער למעשה ס'איז געווען א טייט ניט קאמיוניטי. סא איך גיי נישט איבערלאזן א חרם צעטל אויף מיר. וועסט בשעת ווען נאמבער וואן ס'איז שקר די גאנצע זאך ס'האט מיך קיינער נישט גערופן און אפילו ווען איך רעד ניבול פה קומט זיך נישט קיין חרם. און נאמבער טו, דאס איז געווען געמאכט אז מ'זאל באהאלטן די רבני'שע שייגעצשטיק, סאו איים נאט גאנע סאפער פאר דיס, ענד איים נאט גאנע לעט דיס העפען. יעצט איך זוך שוין צוויי יאר איינער זאל דאס באשרייבן. כ'האב עס געוואלט רופן מיין קאמף, אבער דאס קען איך נישט ווייל היטלער האט ארויסגעגעבן אזא בוק קעגן די אידן. אבער ס'וועט זיין א נאמען דערפאר. מ'וועט וויסן פונקטליך יעדע רב וואס איז אונטערגעשריבן אויפן חרם, זיין היסטארי און זיין בעקגראונד. ס'איז דא למשל די צוויי ברידער די אייכענשטיין'ס. די צוויי ברידער אייזיק מיט דוד האבן מען אריינגעשריבן אין גוגל איז דא דארטן ווי מ'באשרייבט יעדן באשרייבן זיי זיך דאס הייליגקייט מיט זיין טאטן דאס הייליגקייט און זיין יחוס מיט אלעם. כ'בין צו אלעם מסכים אבער זיין טאטע איז געווען א וועלטס גנב דאס האט ער נישט געשריבן דארט. און דאס גייט שטיין אינעם בוק. ס'גייט שטיין פונקטליך אז ער איז געזעסן אין תפיסה ער מיט די רעבעצן און איינע פון די קינדער זענען דארט געבוירן. דאס גייט שטיין אין בוק. סאו ווען דאס נאכדעם ליינען נאך דעי חתימות וועסטו ליינען א יצחק אייזיק אייכנשטיין מיט דוד אייכנשטיין וועט מען וויסן ווער דאס איז ווייל אין גוגל איז ער מופיע ווי א צדיק און אין דעי קאמפעני גייט דעי קאמפעני וואס שרייבט גייט עס מודיע זיין פאר גוגל אויכעט. די שרייבסט אזאלעכע שיינע טיטלען אויף דעי אייכנשטיין'ס? העי יו דידנט ריעד וואטס העפענינג? די ווייסט דאך נישט וואס ס'טגייט פאר אינגאנצן. סא דא אונז גיימער דאס צוריק פייטן יעצט אבער אזוי שיין מיטן אייבערשטנס הילף אז ווען איינער העט ליינען זאל ער ליינען ביידע צדדים ער זאל ליינען דעם חרם פון די רבנים און אין די זעלבע צייט זאל ער ליינען אז די רבנים האבן אנגעמאכט ממזרים אויך. ס'איז נאר דא די פרוי וואס האט מורא צו גיין נעמען א DNA, איך הייס איר זי זאל גיין נעמען, שרייט זי זי קען נישט ווייל די רבנים לאזן נישט ווייל ס'וועט זיין א ודאי ממזר, וועט ער נישט טארן חתונה האבן אין כלל ישראל. מ'עט אינטערוויוען יעדן איינעם. ס'איז א מישען מסתם פון צוויי צוויי און האלב יאר אבער וואנס איטס גאנע בי אוט דער עמ זיי זיך אלע קענען קראצן ביים קאפ ווייל איך גיי נישט איבערלאזן אזא זאך דאס איז געווען די אמאליגע סיסטעם אנגעכאפט יענעם באגראבן און פארטיג און יענער איז אנטלאפן און ער האט זיך אפגעווישט די נאז דער בעלזער האט זיך אויסגעלאכט פון ענק. ר' מעכל לעבאוויטש האט גענומען די גארביטש פון ענק און ער האט נישט געענפערט. און ער האט זיך צוריק אויפגעבויעט. למעשה אבער זיינע קינדער האבן מיר געזאגט, איך רעד מיט זיינע קינדער, איך האב איין זון וואס ער איז מיר א גוטער ידיד, זאגט ער, אויף מיין טאטן האב איך צו זאגן איין ווארט, ער זאל גיין אין דר'ערד און פאלן ווי א בארג. פרעג איך אים פארוואס, זאגט ער, ווייל ער האט זיך נישט אנגענומען פאר אונז ווען אונז זעמער אויפגעוואקסן, הי נעווער פאוט בעק. ער איז געזעסן שטיל זייער פיין, אבער אונז זעמער דאך געווארן אינגאנצן דורך דעם דערנידריגט און ארויסגעווארפן פון איבעראל. ער האט זיך געדארפט אננעמען, ער האט גארנישט געטון. זיין זון לייב פיליפ האט געזוכט אביסל ווארעמקייט, איז ער געלאפן צו אים, איז געקומען דער בזיונער פיליפ און ער האט געזאגט, איך לאז דיך נישט גיין, איך אסר דיך צו גיין צום מעכל לעבאוויטש. ער האט מורא געהאט ער וועט הערן דארטן. אז מען טאר נישט אראפציען קינדער די הויזן, כ'מיין לעטס סטאפ די נאנסענס, ער האט זיך נישט אנגענומען הי דיד נאט פייט בעק, זיינע קינדער זענען אויף להשמיד ולהרוג פאר דעם, און וועגן דעם זענען אסאך געווארן נישט געזונט אויכעט, ווייל זיי האבן געזען אז קיינער נעמט זיך נישט אן איז דאך דער טאטע א פארלוירענער, סאו הי דיד סאמטינג ראנג, און נאכדעם האט ער זיך צוריק אויפגעבויט און ער איז געווארן א גרויסער רבי און ער איז געווארן א מחותן, שטעל דיר פאר ער איז געווארן אן איידעם, אן. איהעלע רב. דער זעלבער ישראל האגער המצרי, דער דר'ערדליגער, דער וואס האט דעמאלטס מיטגעהאלטן מיט די רבנים וואס ווילן לייגן אין חרם, דער איז נאכדעם געגאנגען ארויסנעמען אים פון חרם, געפארן אויף ארץ ישראל צו די רבנים מיט א מעשה א בוידעם. אים האט מען נישט געדארפט ארויסנעמען פון חרם, דעט וואס אלל ראנג, מען האט געדארפט מסביר זיין אז די רבנים זענען שקצים, און די רבנים זענען נואפים, און זיי ווילן קאנטראלן דעם ציבור ביי. דורך דעם וואס זיי נישט לאזן קיינער זאל זיך אויפהייבן דעם קאפ. דעטס אלל. נישט דארפט ארויסנעמען דעם חרם, איך דארף נישט זיי זאלן ארויסנעמען צו אראפנעמען דעם חרם. דער חרם איז דא. נאר איין זאך, אין די זעלבע צייט גייט מען זעהן ווער די רבנים זענען. אז אייזיק אייכנשטיין האט מכשיל געווען א יונגל וואס ער האט נאכדעם חתונה געהאט האט מורא געהאט זעקס יאר צו האבן קינדער און ער איז גע'גט און זי זיין די געוועזענע פון דעם יונגערמאן האט חתונה געהאט און זי האט א שטוב מיט קינדער. סאו אייזיק אייכנשטיין איז ביכולת צו לייגן מענטשן אין חרם צו אסר'ן מענטשן און דאס גייט יעצט בין איך געווען ארץ ישראל און איך האב געטראפן א גרויסע קאמפעני און זיי האבן זייער ליב פרומע צוריקצווועגס און זענען מוראדיג נתפעל וואס דא גייט פאר. און דאס גייט יעצט ארויסקומען. ס'מוז ארויסקומען איינמאל פאר אלעמאל וואס דא איז פארגעגאנגען. איינס אזוי ווי איך האב שוין געזאגט ווייל טאמער נישט קען דאס נאכאמאל געשעהן און מ'דארף וויסן וואס רבנים זענען. און דאס בלייבט לדורי דורות ווייל קינדער וועלן אייביג דארפן האבן סעקיוריטי זאלן זיין סעיף. נאר מ'האפט אז איינמאל מ'האט אראפגעשטעלט גוטע בעיסיס וועט עס עניוועי אזוי זיין אזוי ווי פרויען. אין ניינטין טווענטי האבן זיי נישט געהאט קיין רעכט צו גארנישט, זיי האבן באצאלט טעקס, זיי האבן נישט געהאט קיין וואוטינג רייטס און אז מ'האט גערעיפט א פרוי האט זי נישט געקענט קומען קעגן א מאן אין קאורט ביקאוז זי וואלט גראד פארלוירן. און היינט דארף מען אונז די מענער דארפן האבן רייטס קעגן די פרויען, נישט וואר? די זעלבע איז מיט די קינדער, ווען מען שטעלט עס אראפ יעצט גוט וועט עס זיין גוט, נאר די רבנים מוזן אראפגיין לדראון עולם פאר טוהן אזאלעכע זאכן, זיי האבן געוויסט וואס דא גייט פאר און איינער האט אריינגעשלעפט דעם צווייטן, און דא אזא רב ישראל דוד הארפענעס, ער שרייט היינט אז מען דארף גיין צו די פאליס, ער געבט אפילו צעטלעך פאר געוויסע קעיסעס, און די סאטמארע רבנים פארלאזן זיך אויף אים. שרייט צו אים איינער, דארפסט דאך אראפנעמען דעם איסור וואס האסט ארויפגעלייגט אויף נחום ראזנבערג, דארפסט שרייבן אונז האמיר נישט געוויסט אדער אונז האמיר געהאט א פרעשור. זאגט ער, איך האב אפאר טויזענט ספרים אין אלע ספרים שאפעס און מ'וועט עס נישט לערנען. וואסערא נאנסענס איז דאס? אז דו האסט געטון אן עוולה מעגסטו האבן הונדערטער טויזענטער ספרים און דו מוזט זאגן כ'האב געטון אן עוולה. און טאמער דאס איז נישט זאגן וועגן דיין נאמען דו גייסט אויך זיין מיט א פיקטשער עס גייט זיין א שיינער פיקטשער פון דיר מיט אלע דיינע שייגעץ שטיק וואס איז געווען מיט די האל פון די ראזענבערג ברידערס דאס צעטל ווי דו שרייבסט אז מ'מאכט דארט חתונה וועט מען נישט מצליח זיין און צוויי דריי יאר שפעטער מאכסטו דארט חתונה. די אלע פאלשע זאכן וואס די רבנים האבן געטון, זיי האבן געזאגט איין זאך און זיי אליין האבן געטון אן אנדערע זאך, דאס אלעס גייט זיין זייער שיין קאטעגאריזירט, און נאכדעם וועט מען וויסן אז סרול דוד הארפענעס'עס חתימה איז נישט ווערד גארנישט. און ביי די וועי סרול דוד, איך בין געווען אין ארץ ישראל, איך האב יעדן געפרעגט צו זיי לערנען נשמת שבת, זאגן זיי זיי ווייסן אינגאנצן נישט פון דעם ספר, סאו אין ארץ ישראל ביסטו נישט מופיע בכלל, און אין אמעריקע דארף איך וויסן צו מענטשן קויפן דעם ספר דיר א טובה צו טון. און זיי לאזן עס אין די ספרים שאפע, צו מען לערנט טאקע דערין. סא דארפסט דיך אויסלערנען איין זאך, גוזל בירך ניאץ ה' קענסט נישט גנב'נען א פרוכט און מאכן א שיינע ברכה פארן אייבערשטן. דו האסט א פראבלעם ס'איז דא ספרים אין דיין ספרים שאפע? דו האסט געדארפט פאר דו האסט אונטערגעשריבן אויף מיר האסטו געדארפט דיך רעכענען וואס העט זיין מיט מיינע ספרים. אז איך גיי אונטערשרייבן אויף א מענטש פאלש העט מען מארגן געזאגט אלעס וואס איך פסק'ן איז פאלש. נאר וואס, דעמאלטס האסטו געהאט אזא הוה אמינא. אז אונז'מיר מצליח זיין אזא הוה אמינא ווי א שיף וואס עס פארט אויפן ים זאל קענען אנהייבן צו פליען אין הימל אזוי ווי א פליגער, עטס האטס נישט געהאט קיין הוה אמינא. אין איכה שטייט דאך אויך אזוי לא האמינו, זיי האבן נישט געגלייבט, כי יבוא צר ואויב, זיי האבן נישט געגלייבט, ווען זיי גלייבן וואלטן זיי זיך אויפגעפירט אנדערש. סאו דאס מוזט'ס ענק אנהייבן אויסצולערנען. אז דא גיי איך אראפ ברענגען יעדן רב וואס ער האט דארט אונטערגעשריבן, די אנדערע רבנים וועל איך אויך דערמאנען אזוי תוך כדי דיבור זייער פאלשקייט, אבער די רבנים גייען האבן א עקסטערע פעידזש, אן עקסטערן טשעפטער, און אלע שייגעץ שטיק זייערע גייט ארויסקומען, און נישט נאר די רבנים נאר איצעלע פימפ אויך, און די אלע וואס האבן מיטגעהאלפן מיט די זאך, און במילא איז אזוי, קודם דויערט אפאר חדשים ביז מען סיינט א קאנטרעקט ווייל איך מיין, די וואס זענען באקאנט אין שרייבן ווייסן אז די שרייבערס נישט אייביג שרייבן זיי וויאזוי די ווילסט, די געסט עס זיי איבער, זיי לייגן אריין די שווערע הונדערטער און טויזענטער דאלער אבער זיי שרייבן עס אזוי ס'זאל זיין מער שרייבעריש גוט און זיי טרייען פון ביידע זייטן ארויסצוברענגען פונקטן.
סאו די זאכן קען שאטן פאר די גאנצע מערכה, סאו אונז גיימער דאס אויסארבעטן אז ס'זאל נישט קענען זיין אזוי, ווייל טאמער נישט ברויך איך נישט, כ'מיין אז זאל אריינלייגן דאס געלט, ווייל סוף כל סוף וועט עס נישט זיין אזוי געלונגען, און ארויסגעבן א שוואכערן חיבור, דער עיקר איז מ'דארף וויסן וואס דא איז פארגעגאנגען, און דאס קען מען וויסן אויף נישט אזא היילי סאפיסטיקעיטעד שפראך. און די צווייטע זאך איז נאכדעם ווען מען שרייבט אונטער וועל איך דארפן אנהייבן זיי צו געבן די אלע חומר. יעצט די חומר איז אלעס דא מען דארף עס נאר מסדר זיין, מען דארף אויפזוכן אפאר אלטע בלעטער, און מען דארף אויפזוכן די אלע אלטע חרמות מיט די אלע צייטונגען פון וועם מען מעג הערן מוסר, טייטש אזוי, דאס האבן זיי באשלאסן אז פון דעם הייזעריגן מיילעך שטערן מעג מען הערן מוסר.
נאר נחום ראזענבערג פון מיט דעם איז דא א פראבלעם, מיט דעם טאר מען נישט הערן מוסר. די גאנצע קורצקעפישקייט פון דעם גאנצן איד מיט דעם צייטונג מיט דעם בלאט, אלעס גייט ארויסקומען וויאזוי מען האט פארפירט כלל ישראל. און איך האלט נאך א זאך. איך גיי ענק זאגן א מורא'דיגע זאך, איך האב עס געזאגט פאר די צייטונג, איך האלט אז מען מוז אפשטעלן די קורצקעפישקייט, ווייל איין שיינעם טאג גייט אין ארץ ישראל זיין א וועלטס מלחמה, און ס'וועט געהארגעט ווערן זיבעציג פראצענט פון כלל ישראל, און די איבעריגע צוואנציג וועלן בלייבן קריפלס און צען וועלן ארויסקריכן. עטס ווייסט נישט וואס דארט טוט זיך וואס די אראבער האבן אנגעגרייט דארטן פארן עולם, זיי האבן אנגעגרייט פאר יעדן דארף צוויי גרויסע מיסלס. און די רבנים זאגן זיץ זיץ זיץ, אזוי ווי אינדערהיים, אינדערהיים איז געווען ווען די רבנים וואלטן באמת געזאגט דעם עולם פארטס אויף אמעריקע, פארטס אויף אסטראליע, פארטס ארויס אויף סאוט אמעריקע, וואלט מען געקענט ראטעווען א גרויסן עולם פון כלל ישראל, אוודאי אלעס איז פון הימל דער אייבערשטער האט אזוי געפירט, אבער למעשה איז געווען אמאל אפילו אין געטא, דאך מורא געהאט וויאזוי קען האלטן איין עס עס אזויפיל טויזענטער מענטשן א לאגער, האט מען גענומען די רבנים און זיי האבן געזאגט עטס דארפט זיך נישט זארגן, מען פארט נאר ארבעטן אין לאגער. און זיי האבן געוויסט די רבנים אז מען פארט נישט ארבעטן אין לאגער נאר מען האט זיי געזאגט אז זיי וועלן מיטארבעטן וועט מען זיי ארויסלאזן פריי. ס'איז געווען א גאנצע זאך, כ'האב עס געהערט פון א רב וואס האט מיטגעלעבט, ער האט דורכגעלעבט די מלחמה, ער האט געזאגט ס'האט געהייסן לא תעמוד על דם רעך, ער האט זיך אויפגעשטעלט און ער האט געזאגט קעגן אלע רבנים איר זענט ליגנערס, אונז ווייסט מען מ'הרג'עט, און יעדער איד וואס קען זיך ראטעווען זאל זיך ראטעווען, און ס'איז נאך געווען אידן וואס האבן זיך דעמאלטס געראטעוועט. איך האלט אז מען דארף וויסן פונקטליך ווי ס'האלט נישט גלי צה"ל וועט דיר זאגן אלעס איז גוט און מ'וועט אנשטעלן יעדע שעה וועט מען אנשטעלן מ'וועט זאגן די נייעס אז ס'איז אלעס גוט. זאלן ליינען אין די טמא'נע כלי וויפיל מיסילס ס'איז דא אויף יעדן דארף, זיי קענען היינט צוקומען אויף תל אביב, חיפה, חיפה איז דארטן דא די די אלע אויל קוועלעס, מיט די אטאם איז דארטן דא, זיי קענען צוקומען וואו זיי ווילן ווען זיי ווילן און זיי וועלן דאס טון. זיי זיצן און לאכן ווי שיין ארץ ישראל בויעט זיך, זיי זאגן קינדערלעך בויעטס בויעטס, עס בלייבט אלץ פאר אונז עניוועי, פאר די אראבער, און איך האלט אז דער עולם דארף דאס אנהייבן צו זעהן. מען ליינט נישט נאר די אידישע צייטונגען, דארט שטייט ווי גוט אלעס איז און ווי פיין אלעס איז, און די צייטונגען זענען אויך קאנטראלירט ביי די גאווערנמענט, איך האלט אז מען דארף דעם גאנצן מאנאפאל זיך צו פארלאזן אויף א רב און די רב זאל דיר זאגן וואס צו טון, דאס איז אלעס פאלש און שקר. און ממילא איז די סעקשועל אביוז מיט אלע פרייוועט זאכן ביינו לאשתו אלעס מוז ארויסקומען, די רב טאר דיר נישט זאגן גארנישט, האסט אזא חיים האלפערן? חיים האלפערן האט אנגערירט צוואַנציק פרויען, מיר האט געזאגט דער רב וואס האט אויסגעהערט די פרויען מיט א לויער, און יעדער האט צוביסלעך צוריקגעצויגן, פארוואס? אדער האט מען אים געסטראשעט אדער האט מען באצאלט, איך גלייב אז פרישוואסער האט ענדערש באצאלט ווי געסטראשעט, סא פארוואס ווייל ער איז א רב האט ער געמעגט מטמא זיין פרויען? לעיזער בערלא. זיצט אין זימבאבווע איז דא צוואנציג פרויען וואס זענען געקומען קעגן אים און ער האט יעדן געזאגט ס'איז אין עולם אצילות. רחמנא לצלן וואס דא גייט פאר. איז דא יעצט אזא קולט אין מאנטריאל שלמה העלבראנץ איז ער ביזי לויפן פון איין פלאץ אויפן צווייטן. קענעדע וואו ס'איז נישט אזוי שטרענג און ער האט זיך געוואלט אוועק פירן ערגעץ אויך אויף אפריקע. דאס איז אלעס ריכטיג? וואס געבט ער זיי אז זיי זענען אזוי משוגע פאר עם? וואס געבט ער זיי? ער שטעלט פרויען אונטער די חופה? מיר האט געזאגט א פרוי וואס האט זיך אפגעלאזט פון זיי, ער האט איר געוואלט שטעלן אונטער די חופה בכח מיט איינעם וואס זי האט נישט געוואלט גיין. ער האט געשטעלט זיין איידעם טעלער, ער האט אן איידעם טעלער וואס האט זיך געגט. ער איז געווען אן איידעם ביים קאטשקעווער רב ביי דעם משוגענעם לעזער חיים. האט ער אים געשטעלט, ער איז שוין געווען דרייסיג, א שטוב מיט זיבן קינדער, האט ער אים געשטעלט מיט א זעכצן יעריג מיידל אונטער די חופה, ווער איז געווען די זעכצן יעריגע מיידל? זיין אייגענע טאכטער, מסתמא האט ער זי גערעיפט, און אזוי ווי ס'האט שוין געזען אז ס'וועט דאך ארויסקומען, האט ער זי געשטעלט מיט איינע פון די חסידים וואס וועט נישט פארציילן. ס'איז אנבעליוועבל, דאס טאר נישט זיין, אונז זעמער אן עם קדוש, אונז זעמער א קלוג פאלק אויכעט. משה רבינו קאטעגאריזירט אונז אין נאמען פונעם אייבערשטן, עם חכם ונבון. סאו דעיס צאמשטעלן די אלע דאקיומענטס מיט ליינען פרוף רידינגס מיט אלעם גייט מיך יעצט נעמען זייער אסאך צייט ווען מ'עט אם ירצה השם אינטערשרייבן דעם קאנטראקט און כ'על דארפן האבן אסאך געלט מיט אלעם. למעשה עט מען מסתמא נישט קענען אנהאלטן אזאלעכע לאנגע האטליינס ווייל דער האטליין איז זייער א חשובע זאך אבער די נעקסטע וואך האסטו עס נישט. טאמער מאך איך א ספר עט עס בלייבן אויף אייביג. ווי האט ר' נחמן פון ברסלב געזאגט? ער האט געזאגט א מורא'דיג ווארט, ער האט געזאגט ווען נישט ר' נתן וואלט געבליבן פון מיר אביסל שיימות. דער גרויסער ר' נחמן דער הייליגער מענטש, קיין שרייבער איז ער נישט געווען, ר' נתן איז דאך געווען א משונה'דיגער שרייבער, ווען מען זעט דאך אויף ליקוטי הלכות, איז דאך געווען א משונה'דיגער שרייבער, און ער האט געשריבן, יעדעס ווארט וואס ר' נחמן האט אים געזאגט, און דאס איז דער ליקוטי מוהרן, ווען נישט וואלט דאס נישט געווען קיינמאל אויף דער וועלט, ס'איז געווען נאך ספרים פון ר' נחמן ס'איז אויך נישט דא, ס'איז א ספר הנשרף וואס ר' נחמן האט געהייסן מען זאל עס פארברענען, און נאך אזאלכע זאכן. דער האטליין מארגן איז ער נישט דא, ער איז אויסגעלאשן. צו נעקסטע וואך הערסטו שוין נישט. דא גייט זיין ביסודם וויאזוי אונז זעמיר אזוי שלעכט געפארן אז יעדער רב און רבי און יעדער כלל-טוער איז געווען באלעבאס אויף אונז, אויף אונז, אויף אונזערע ווייבער און אויף אונזערע קינדער צו אביוזען דעם סעקשועלי, מאראלי, פיזיקלי, עניטינג וואס זיי האבן געוואלט, און אז מ'עט דערגיין דעם רוט אוו די פראבלעם, דעם שורש, עט עס מער נישט קענען געשען. מ'עט דערגיין אז קיינער קען נישט זיין דיין באלעבאס און דער רב איז הייליג, זייער פיין, אבער אזוי ווי קענעדי האט געזאגט. ווען מ'האט געוואוט קענעדין צו זיין פרעזידענט האט אים דער פויפ געזאגט דו ביסט דאך א גלויביגער דו גייסט דאך יעדן זונטאג אין די קירכע און וואס גייסטו טוהן אויב איך וועל דיר זאגן זאלסט נישט גיין אין א מלחמה און דו'סט האלטן אמעריקע דארף יא גיין אין א מלחמה זאגט ער פארן פויפ זאגט ער אזוי זאלסטו וויסן די קירכע, כ'בין ארויס פון די קירכע בין איך א פאליטישן און דאס דארף יעדער איד וויסן איך בין רעלידזשעס. פאר מיר. און פאר דעם באשעפער. און דער רב קען מיר נישט זאגן וואס צו טון. איך קען אפטיילן צו זיין אן ערליכער איד מיט דעם. וואס איך מוז נישט פאלגן פונקטליך וואס דער רב זאגט מיר, און איך מוז מיך נישט לאזן פיזיקל אביוזן פון אים און סעקשועלי אביוזן, ווי האט יענער רב געזאגט? ער האט מפתה געווען אן אשת איש, די פרוי אליין האט עס מיר פארציילט. זאָגט זי, איך פֿאַרשטײ נישט, דו ביסט דאָך דער רבֿ! זאָגט ער, לאָז מיך דיר עפּעס זאָגן, דו ביסט מײַן, דײַן מאַן איז מײַן, דײַנע קינדער זענען מײַן און דײַן געלט איז מײַן. ממילא קען איך מיט דיר טאָן װאָס איך װיל. און זײ האָבן זיך געלאָזט אײַנרעדן. די פֿרױ איז דורכגעפֿאַלן. און אַזױ איז געװען אין װילאַמסבורג, האָט אױך האָט אײנער אָנגעמאַכט אַ רבֿ, האָט אָנגעמאַכט אַ ממזר. װען זי איז צו אים געקומען נעבעך פֿרעגן שאלות פֿון הלכות נידה, האָט ער געװאָלט װיסן איר פּרײװעט לײף. און נאכדעם וואס זי האט אים געזאגט מיין מאן איז זייער אפגעהיטן און עס קומט מיר נישט אויס נאר משבת לשבת און אפילו דאס אויך נישט ווייל עס איז דא חשש וסתות האט ער געזאגט איך וועל דיר געבן דאס איבריגע און א מינוט נאכדעם ווען מען טוט אפ דעם זנות ווי טוט די מענטש לייד ער קען זיך עס מער נישט מוחל זיין זי האט זיך געגעט און זי האט אויפגעברענגט די קינדער אליינס און עס איז א חורבן אין די שטוב און פארטיג. נו אונז דארפן דאס סעגריגעיטן איך גיי פרעגן דעם רב א שאלה וואס מען מאכט א ברכה אויף א באנאנע האט ער גארנישט וואס צו פרעגן מיין פרייוועט לייף, און זיי האבן קיין שום רעכט זיך נישט צו מישן אין אלע זאכן די פרצות פון די שטאט וואס ס'טוט זיך, און זיי זאלן נישט ארויסלייגן חרמות אויף קיינעם, און זיי זאלן קיינעם נישט באגראבן און באשמוצן און ארויפנעמען און אראפנעמען, קאשוי רב האט זיך געשלאגן וועגן דעם חלב. איז געקומען משה דער שייגעץ און ער האט געזאגט פארן קאשוי רב, נו לאמיר זיך איבערבעטן, ער עט אריינקומען ביים דינער, יעדער עט קלאטשן פאר אייך, משה נישט יעדער לעבט פאר קלאטשן, מענטשן דארפן דאס נישט האבן, מענטשן וואס זיי לעבן נישט פאר דעם, זיי לעבן פאר ערנסטקייט פארן הייליגן באשעפער, נו די רבנים וואס זיי לעבן פאר דעם, כל עולם כולו מיט די אלע שטותים, די רבנים וועט מען עקספאוזן אז דו טארסט מיט זיי נישט האבן קיין שייכות. קענסט גיין הערן א שיינעם טיש ווי ער זינגט און ער שפרינגט אבער אדער דען דעט יו האוו נאטינג טו דו וויט די מען. אין ווייניג האט מען געלעבט אזוי נאאיוו און סטופיד און מ'האט מיר איינגערעדט זיך אז דאס וואס מ'האט געזאגט אויפן הייליגן בעל שם אז ער איז געגאנגען אין הימל און ער האט געזעהן און מ'האט דער צדיק האט געפירט פון איין עק וועלט די צווייטע און ער האט געקענט טוהן מופתים האט מען זיך איינגערעדט אז דער סיגעטער דער וואס האט אונז מאכל געווען יארן נבילות וטריפות איז אויך דער זעלבער און היינט מיינט מען אז זאליקא איז אויך דער זעלבער און מ'מיינט אז מאטעלע איז דער זעלבער און דער סקווערער איז דער זעלבער זיי זענען אלע דא צו נעמען געלט. זיי האבן גארנישט קיין שייכות מיט ערליכקייט, און במילא דארף מען דאס דיפערענטשיעטן און מען דארף פון דעם רעדן און מען דארף עס מסביר זיין בכתב יעדער זאל וויסן. ס'איז אויפגעקומען נאך א קולט דא א נייעם משוגענעם דארטן מענדל אין ארץ ישראל א קולט! ער וועט נאך ארויפפירן יעדן אזוי ווי העלבראנץ העלבראנץ אין מאנטריאל ער לויפט יעצט יעדער לויפט מיט מיט ווי לויפסטו מיטן? וואס האט ער מה היטיב לנו בן עמרם וואס האט ער דיר גוטס געטון? ער זאגט ער זעהט יעדע נאכט אליהו הנביא. בכלל איך זעה אויך יעדע נאכט אליהו הנביא, נו וואס כ'מיין וואס ווילסטו יעצט מיט דעם? כ'מיין אזוי ווי ער זעהט אזוי זעה איך אויך, כ'מיין וואס און אז ער זעהט און אז ער זעהט נישט, עניוועי, און דאס איז וואס דא איז געשעהן, מ'האט מיר זיך פארגלייבט אז די היינטיגע רעבעס זענען פונקט אזוי ווי דער בעל שם טוב הקדוש מיט די אלע פריעריגע. און מ'האט מיר גארנישט ארויסגעהאט, זיי האבן גארנישט וואס דער בעל שם האט געהאט, נישט תורה, נישט עבודה, נישט קדושה, נישט אז ער האט געקענט משנה זיין די טבע, נאר אזויפיל אז זיי זענען אייניקלעך, אדער זענען דאס אויך נישט און זיי רופן זיך נאר דרך הבעל שם. איז למעשה, די גאס און די וועלט מוז וויסן פאר די צוקונפטדיגע דורות, אז דאס איז אלעס פעיק פאוני פראוד. כ'וועל אייך געבן א משל א דוגמא. איינע פון די זאכן וואס כ'האב געקוואוטעד אז זיי שרייבן דעם בוק און זיי האבן עס געטראפן, ס'הייסט שתיקת חרדים. מיט פֿינף און דרײַסיק יאר צוריק איז געווען איינער פון די חשוב'סטע משפחות אייזנבאך און ער געטענה'ט אז זיין טאטע וואוינט מיט אים ער געוואוינט אין בני ברק. און מ'איז געגאנגען מ'האט אלעס פארשטילט און מ'האט אים ארויסגעווארפן פון היימישן געגנט. און ער איז געבליבן אויסגעשפילט. שטעל דיר פאר ווען אונז נעמען ווען דעם ספר שתיקת חרדים און מיר גלייבן עס ווען, עכ"פ אויף חושד צו זיין למיחש מיבעי, און מען וואלט געמאכט פֿינף און דרײַסיק יאר צוריק תקנות, וואלט קיינמאל נישט אויסגעקומען אז איך וואלט געדארפט האבן א האטליין, און עס וואלט קיינמאל נישט אויסגעקומען אז מען זאל קענען טשעפען די אייגענע קינדער. ער שרייבט אז זיין טאטע האט מיטן געוואוינט, איז געווען פון די חשובסטע אידן אין ירושלים, חתונה געהאט אין בני ברק און איז געוואוינט מיטן. די זאכן טאר מיר אונז נישט דורך לאזן, דאס איז א הוראה שלימה, א שטיק חלק פון די תורה, וואטס גאוינג אן אין די דזשואיש ווארלד, ווען זיי האבן געזען דעם ספר ס'א בוק, ס'האט געדרוקט די ידיעות אחרונות, זענען ממש צושפרינגען געווארן, סא אונז דארף מיר זיך לאזן? די דורות הבאים מוזן וויסן קודם כל וואס דא איז פארגעגאנגען, און נאכדעם מוזן זיי וויסן אז ס'זאל נישט קענען געשען נאכאמאל, און אנדערע זאכן רעלעטיוולי די זעלבע טאר אויך נישט געשען, למשל אזא מענדעלע די וויזשניצע רעבנ'ס זון, ער נעמט זיינע חברה און האלט זיי ווי א קולט, איינער האט מיר געזאגט, ווען יעצט? איינער האט מיר געזאגט, ער האט זיך אפגעלאזט פון אים, ווייל ער האט געדארפט טוהן א שידוך, האט ער געזאגט איך וויל זעהן א פיקטשער פון די כלה, איך וויל זעהן צו ס'איז פאר דיר. קען זיין ס'איז אמת קען זיין נישט, איינער האט מיר פארציילט האט ער געזאגט אז ער איז אזא חזיר וואקט ער אוועק. קען זיין ער וועט וועלן האבן ביאה ראשונה מיט יעדע כלה, מ'קען נישט וויסן היינט וואס די מצב וועט צוברענגען. און אונז כלל ישראל זעמער אן עם חכם ונבון אונז דארפן זיך נישט לאזן פון די אלע ארגענייזד קריים לידערס, מאב לידערס, רעבעס, ענד דעטס איט. סאו ס'וועט זיין דא א שטיקל טשעינדזש אינעם גאנצן אינדוסטרי ווייל איך דארף, כ'האב זייער אסאך ארבעט יעצט, כ'דארף זיי צושטעלן זייער אסאך אינפארמעישן, און ס'וועט זיין גוט מערצעשעם, ס'וועט זיך ענק, ס'וועט זיך ענק אויסלערנען. אז דער גוגל באשרייבט אז ווי הייליג אייזיק לייכענשטיין מיט זיין טאטע בענדזשעמין איז געווען, זאל ער אויכעט צושרייבן דארטן ער איז געווען א וועלטס גנב אויכעט. ס'קען זיין ס'האט נישט צוטון מיט הייליגקייט. קען זיין הייליג און זיין א וועלטס גנב, כ'ווייס נישט, כ'קען מיך נישט אויס. נאר מען זאגט אויף עברית, אם כבר אז כבר, אויב ס'איז אזוי דעמאלטס זאל שוין אלעס יעצט ארויסקומען. ס'קומען זיך דא אפאר אומפאראנטווארטליכע רבנים געבן ארויס חתימות אויף יענעם, ברענגען יענעם אונטער. מיט וואס א רעכט האבן זיי דאס צו טוהן? די מין ארויסגעבן חתימות אונטערברענגען יענעם דאס גייט נישט זיין מער ווייל היינט קודם האבן זיי מורא ארויסצוגעבן חתימות יעדע זאך טראכטן זיי פינעף מאל און וואס וועט זיין אויב יענער האט געווינען און נאכדעם ס'איז א דזשאוק היינט היינט איז א חתימה פון א רב א דזשאוק. ווען א רב שרייבט עפעס אונטער הייבט מען אן צוויי מאל צו טראכטן, האט ער גענומען געלט צו האט מען אים געאפערט געלט, צו האט מען אים געאפערט עפעס א זאך און מ'האט אים נישט געגעבן, צו האט ער געוואלט האבן יענעמ'ס ווייב און ער האט זי נישט באקומען, היינט ס'איז נאטינג איז עני מאר פרי און קליר, און די נעקסטע דזשענערעישאנס טו קאם דארפן דאס אלעס וויסן. אין אלע מיינע דרשות אין ארץ ישראל האב איך גערופן די רבנים די מאב, דאס איז וואס זיי זענען, זיי זענען אן ארגענייזד מאפיא, און אין ארץ ישראל צוברעכט מען זיי. מען ווייסט זייער הכשר איז גארנישט וועגן דעם, די פרייע ווילן נישט בכלל מען זאל אויסהאלטן קיין רבנות, אונז ברויך מען נישט זאגן זיי גארנישט, אונז דארף מען באצאלן פאר די רבנים די גנבים, זיי גנבענען גענוג, און דא ברוך השם ווערן זיי אויך צו צובראכן און צו צופיצלט, א רב געט היינט ארויס א צעטל שטייט מען און מען לאכט, ווען די עדה חרדית, טוביה חטא זונטאג מאנטאג שרייבט עפעס אונטער שטייט מען און מען לאכט, ס'איז שוין ס'האט זיך געענדיגט דאס. אבער כדי וואס עס זאל ממשיך זיין און יעדער זאל וויסן וואס א פעיק פאוני פראוד דא איז און ס'זאל נישט קענען נאכאמאל געשעהן די ארגענייזד קריים נאכאמאל צי אויף אן אנדערן אופן קום איך יעצט ארויס מיט א גרויסן געהעריגן בוק די בוק וועט זיין די לימוד וואס דא איז פארגעגאנגען און אוואדע ברוך השם נאכדעם וואס איך האב געפראווט אז ס'איז געווען סעקשול אביוז גאלאר ווען איך קען נישט דאס נישט פראוון וואלט עס געווען אן אומגליק וואלט מען געזאגט זיי האבן אים געלייגט אין חרם מילא שלאגט ער זיך צוריק ניין ניין ניין ניין זיי ווייסן יעדער ווייסט וואס דא איז געווען. עלף פון די רבנים וואס זענען אונטערגעשריבן זייער היסטערי פון סעקשועל אביוז וואס זיי האבן געטוהן מיט קינדער צי וואס זיי האבן געטוהן מיט א אשת איש גייט ארויס שטיין בפירוש קלאר ארויס און פון דעם וועם איך האב די אינפארמעישן די האבן נישט קיין מורא עס צו געבן ווייל זייער נאמען דארף נישט מופיע זיין אויב עס וועט זיין א לאו סוט וועט מען אלעס ארויס ברענגען. סאו דאס וועט מאכן מסתמא אז כ'וועל נישט קענען האבן מער אזעלכע לאנגע דרשות, ווייל איך מוז מיך ספעשעלייזן יעצט אין דעם שרייבעכץ, אויסער דעם וואס איך בין זייער פארנומען, כ'בין געווען יעצט אין ארץ ישראל האב איך געהאט אונטער מיר פיר מקוואות נייע, און דריי איבערגעמאכטע מיט מי גשמים און פארראכטן די תיקונים, איינס האב איך גע'פסל'ט וואס. עס האט זיך געריקט דער בילדינג עס איז צוקראכט געווארן עס האט פארלוירן זעכצן אינטשעס יעדן טאג איך האב עס צוגעמאכט מען האט גענומען יעצט א סטראקטשעל ענדזשיניר מען דארף אלעס איבערמאכן סאו איך בין נאך פארנומען מיט מקווה'ס אויך ברוך השם און נאך מיט אנדערע צענליגע זאכן וואס איך בין עוסק אבער דער בוק איך ווייס נאך נישט וויאזוי ער וועט הייסן זיי האבן געגעבן דעם נאמען אויך דאס וועט זיין דער בעסט סעלער צו ווייזן. ווי ווייט אין דר'ערד אונז זעמער, און איך בין אויך, איך האב דאך אזוי געזאגט, איך האב באטאונע ראש ישיבות אויך. דעת תורה דעת תורה, נישט דא קיין דעת תורה, ס'איז אלעס איז געלט און פארטיג. רבי אלישיב האט נישט געדארפט אנקומען צו קיינעם האט ער ארויסגעגעבן צוויי בריוון אז מען דארף גיין צו די פאליס, רב וואזנער דארף נישט אנקומען צו קיינעם האט ער געשריבן מען דארף גיין צו די פאליס. און דער ר' משה האלבערשטאם פון די עדה חרדית האט נישט געדארפט אנקומען צו קיינעם האט ער געשריבן מ'זאל גיין צו די פאליס, און די איבעריגע די רבנים צי אין וויליאמסבורג צי אין בארא פארק וואס איינער לייענט זיך אן אויפן צווייטן, שטעל דיר פאר אז דוד לייכנשטיין געבט א הכשר אויף פלייש, דער מענטש ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט זיך. דער ברודער אייזיק'ל האט כאטש געקענט אויסענווייניג דעם ערשטן חלק יורה דעה אויפן לשון, איך געדענק איך בין געווען אין קעמפ מיט אים אמאל ער האט זיך עס פארהערט נאך אלס בחור, דער דוד קען דאך גארנישט, איז דאך א שטריק פון די גאס. ער געט אונז כשר פלייש א דריי פערטל יאר, און כ'האב געשריגן ער טאר נישט, האט יעדער געלאכט, נאר מ'איז געוואויר געווארן אז ס'איז געווען בשר חמורים אין שפאניע, האט ער אראפגענומען דעם הכשר. פארשטייסט וואס דא גייט פאר? און סקווער האט עס איבערגענומען מ'זאל מאכן א שווייג, און זיי זאגן זיי געבן נאר אויף א הכשר פאר די געפאקטע פלייש, דעס איז ליצנות, דער אמת איז ס'איז א גרויסער חורבן ווייל ס'וועט נישט זיין א רב וועמען צו גלייבן אויף א הכשר,

שאקלט מיט לולב און אויך ברענגען ווי ער שאקלט מיטן האן זה כפרתי. יעצט וועל איך גיין ווייטער. יעצט וויל איך רעדן פון א וויכטיגע זאך. ס'דא יעצט א מעשה וואס ס'איז געווען איינער וואס ער איז געשטארבן אין א נורסינג האום. בקיצור, זיי האבן נאכגעקוקט האבן זיי געזעהן אז ער האט א ברודער אין ארץ ישראל. חסד של אמת האט אים געוואלט באגראבן און געזאגט ס'דא א ברודער אין ארץ ישראל. איז געגאנגען יענער ברודער, מ'האט אים געזאגט מ'דארף אריינשיקן אזויפיל און אזויפיל געלט אז מ'זאל אים אריבערפירן אויף ארץ ישראל, האט ער אלעס באצאלט נאו פראבלעם, בקיצור מ'האט יענעם באגראבן און ער ליגט אין ארץ ישראל, ס'איז אבער געשען א שטיקל פראבלעם אז צוויי שותפים האבן זיך דא צוקריגט, ווייל דער פון ארץ ישראל האט געמיינט ער באקומט כ'ווייס. לאמיר זאגן ער האט געדארפט באקומען פינף טויזנט דאלער, דער געמיינט צען דאלער, דערווייל איז דאס געווען פינף טויזנט שקל, האבן זיי זיך צוקריגט, איז יענער געגאנגען ער טו קאל די עף בי איי, זאלסט וויסן, מען האט דעם מענטש געהארגעט, א נורסינג האום קענסט אנטוהן וואס דו ווילסט, קענען קומען מענטשן, מען קען אים געבן אריין לייגן אין די טוב פידינג, צו הרג'נען א מענטש אין א נורסינג האום איז אזוי גרינג ווי צו זאגן עה. בי. סי. בקיצור, מען האט אים געהארגעט. אזוי ווי מען האט אים שוין געהארגעט, איז שוין די עף-בי-איי אריינגעקומען דא אין דעם קעיס, האבן זיי געהייסן מען זאל אים אויפגראבן. יעצט זיי האבן ארויפגעלייגט אויף אים, ווען מ'ווייסט מ'טראגט איינעם אויף ארץ ישראל, איינס פון די זאכן וואס מענטשן ווילן נישט פארן אויף ארץ ישראל איז אויסער דעם ס'איז דא א לאו פון לא תטמאו את ארצי לויטן רמב"ן און לויטן זוהר הקדוש, איז דא מענטשן וואס ווילן נישט ווייל מען מאכט א ניוול המת. ניוול המת מיינט מען לייגט ארויף אויף אים אזא מין. מען לייגט עס אויף די סאלאמיס אויכעט, די סאלאמי איז דאך די ארגסטע פלייש און עס זאל נישט שטינקען לייגט מען ארויף אזא זאך, טאמער לייגט מען צופיל פון דעם קען מען געהארגעט ווערן, די פאטעיטאס אין די רעסטאראנט וואס זייער קוגל'ס זענען ווייס, זייערע פאטעיטאס ווערן נישט ברוין ווייל זיי לייגן אריין א קליין לעפל פון די סחורה און דאס האלט עס ווייס. יעצט דאס לייגט מען ארויף אויף א טויטן אויכעט ער זאל נישט פארשטינקען ווערן, ווייל מען האלט דאך אים נישט אין פרידזשידערס געוויסע צייט ווען ער פארט אין פליגער צו כדומה לייגט מען דאס ארויף און דאס ברענט אים אויף, קיצער זיי זענען געגאנגען זיי האבן אויפגעגראבן און זיי האבן געטראפן אז יא זיי האבן שוין געמאכט אזא דזשאב אויף אים אז מען זאל אים נישט קענען אפילו מאכן אן אטאפסי, אבער מען קען מאכן ס'נישט געפערליך. יעצט, דאס איז אויך תניא אין די זאך. אז עטס געדענקטס, איך האב ענק געזאגט אז דא דא אינעם נורסינג הוים דא, די ווינער נורסינג הוים, איז דא א איד, א בחור, בראך הייסט ער, וואס מ'האט אויף אים א גרויסע פאליסי, קען זיין ער לעבט שוין נישט היינט, און די אינגעלייט וואס האבן געדארפט צאלן די פאליסי, פלעגן אלס גיין שבת צו אים און מ'האט אים געגעבן צו טרינקען לחיים. און ער איז א דייבעטיק, און לחיים מיט דייביטיס מאכט אז ס'זאל זיין לא לחיים נאר למוות חלילה, עניוועי האב איך ענק אייביג געזאגט מען דארף זייער וואטשן, כ'האב ענק געזאגט ר' מוטל'ס אייניקלעך האבן אויף ר' מוטלען פאליסיס, אנדערע אידן פון וויזשניץ האבן אויך, זיי האבן געזוכט אמאל אן אינוועסטער ווייל דער אלטער פארגעסט צו שטארבן, דער מוטל. על כל פנים, איך האב די אלע זאכן גערעדט נישט ווייל כ'האב עס אויסגעפיגערט אין מיין אימעדזשינעישאן, כ'האב געוואוסט די מציאות אז ס'איז געשען, נאר וואס, הע. עטס ווילטס הערן דעם אמת? און אויף דעם מלמד ר' אלטער פון וויזשניץ איז געווען יארן לאנג א מלמד, מען האט געהאט א פאליסי אויף אים, מען האט אים אראפגעשטופט אין סאטמאר דארטן ביי די אייזערנע סטעפס און ער איז קיינמאל נישט אויפגעשטאנען מער, געגאנגען אין שפיטאל און ער איז געשטארבן, ווער קערט ענק? זיי האבן אלע הנאה אבי ער איז געשטארבן, שטעל דיר פאר ווען מען דארף צאלן נאך פינף יאר צו צען יאר פאליסיס, רבותי איך האב ענק שוין גערעדט פון דעם און די fbi איז שוין פארמישט, די ווייסען שוין פון די אלע עי קעי פאליסיס. למעשה איז דא יעצט א מורא'דיגע זאך, איך ווייס נישט וויאזוי ס'וועט זיך אויסלאזן נאך ענק האלטן פאוסטעד בלי נדר, אבער ס'דער מצב איז שרעקליך. יעצט האב איך געוואלט רעדן מיט נאך א זייער א וויכטיגע זאך. איך בין געווען אין ארץ ישראל דארט טוט זיך, מען האט איינגעשפארט אפאר בחורים וואס זיי גייען נישט אין מיליטער, און דער ירושלימער רב פארט צו געבן חיזוק, און מען שנארט שוין איבער די גאנצע וועלט געלט. כ'האב ענק שוין געזאגט, דאס אלעס איז א פאלשע וועג וויאזוי מען טוט, קודם כל האסטו א פראבלעם מיט די רעגירונג מיט גייען אין מיליטער דארף מען זיך אראפזעצן מיט זיי, עס ווייזט ווען עטס זאגטס פאר די רעגירונג צו מען מער נישט מאכן קיין פראטעסט, וועט מען מער נישט אנצינדן גארביטש קענס אין מאה שערים, וועט מען מער נישט טון די אלע משוגענע זאכן וואס עטס האבן געטון ביז יעצט, און לאמער פאר דעם באקומען מען זאל נישט גיין אין מיליטער געבן זיי אסאך נאך, זיי ברויכן ענק נישט אין מיליטער. קייזער פראנץ יאזעף האט אריינגענומען אידן אין מיליטער, האט ער געזאגט, אלעס קען איך טאלערירן, נאר די הכנות צום דאווענען וואס דויערט א שעה, דאס דאס הרג'עט אוועק דעם גאנצן סאלדזשער, האט ער זיי ארויסגעווארפן. עטס מוזט פארשטיין איין זאך, עטס האטס אנגעטשעפעט מיט די רעגירונג אלע יארן, און ס'איז געקומען א פוינט וואס זיי זאגן אינאף איז אינאף. אזוי ווי אלעס, דאס אלע די אלע סיקריקן חברה וואס זיי האבן אנגעטוהן רישות, יעדער האט געזאגט אינאף איז אינאף, איך האב אויך געזאגט אינאף איז אינאף, איך וויל נישט אז זיי זאלן מער מאלעסטן קינדער, און זאל מיינען ס'זענען אונזערע בעלי בתים, אזא הערשל קלאר, א משוגענער, א צעדרייטער, הע ער לויפט דא צו שטיינער סטודיו ער וויל צוויי אהאלב מיליאן דאלער ווען נישט וועט מען אים צושפארן, האט ער געזאגט פיין לאז מיך זעהן ווער ס'וועט מיך צושפארן, די רבנים די רבנים האט ער געזאגט איך וועל פייטן יעדן רב, איך האב גענוג טעקס מאני צו פייטן יעדן רב, א ביליאנער דער שטיינער סטודיו. ווייסט וואס עס קאסט דא צו כאפן א פיקטשער פון א מאווי סטאר, פופציג טויזענט דאלער איין פיקטשער, און סאיז דא וואס עס קאסט מער אויך. און הערשל קלאר, דער ארץ ישראל'דיגער אפגעריסענע בהמה וואס ער קען נישט קיין שפראך, העט זיך גיין שלאגן מיט שטיינער סטודיאו, און אמאל האט ער זיך געוואלט שלאגן מיט גרעטש בילדינג האט ער גענומען אפאר בהמות, אינגעלייט מיט בחורים זאלן גיין פראטעסטירן אז זיי ווילן נישט האבן גרעטש דא, וואס האט דיר גרעטש געטון? עניוועי, דאס איז וואס דא גייט פאר. סאו איך האב הנאה אז די מדינה לאזט זיך מער נישט פון די פרומע, זאלן זיי זיי אונטערברענגען, נאר וואס דען נישט טוב וחסד זונטאג מאנטאג עסקנים זאלן גיין אריין צו די גאווערמענט און זאגן לאק, ווי נעווער באדערט יו, אונז לאזמיר ענק לעבן, לאזטס אונז אויך לעבן, און הייבטס נישט אן מיט די מעשה'ס פון גיין אין מיליטער, און וואס מיינסטו גייט זיין? מ'גייט זיי ארויסלאזן, קומט דער שרול האגער דער משוגענער און זאגט גיי איך צורייסן יעדן איינעם וועם מען רופט אריין אין מיליטער, ער העט גיין זיצן שטאטס דעם, דו ווייסט דיך העט מען נישט נעמען, קודם ביסט דאך אווער עידזש. און נאכדעם זאל מען דיך נישט נעמען ווייל זיי ווילן נישט האבן צו טון האבן צו טון מיט אלע חסידים, אבער דעי ווער ס'דארף גיין דעם זיי נעמען, עטס האטס געהאט פופציג יאר גוטע צייטן האט עטס עס אביוזד, מ'האט געמאכט א פארקינג לאט דארטן ביי די אראבער, איך בין געגאנגען פראטעסטירן, האט די גאווערמענט געזאגט איך געב אונטער כ'גיי עס צושפארן, האט מען געזאגט ניין ניין ווייל דעמאלטס וועט מען נישט קריגן קיין געלט פון אמעריקע, די גאווערמענט ווייסט היינט אלעס, ס'דא גענוג מענטשן וואס זיי פארציילן זיי, סאו ווי לאנג גייט מען ליידן? סאו פארוואס שטעלן זיך נישט צאם די אלע ראשי ישיבות מיט די ראשים און מאכן א פלאן מיט די גאווערמענט? ס'איז דא איין שטיינמאן וואס ער זאגט מ'זאל גיין אין מיליטער, מ'וועט זיך אויסלאכן פון אים, אדער מ'וועט זאגן אז די ליטווישע וואס זיי גייען מיט שטיינמאן זאלן גיין אין מיליטער און די חסידים זאלן נישט גיין. מ'מאכט נישט קיין סיסטעם, מ'נעמט א בחור און מ'שיקט אים אריין נעבעך אין תפיסה, און די ירושלימ'ער רב דער טוב ויחטא זונטאג מאנטאג דינסטאג און מיטוואך לויפט אים וויזיטן, און מיט דעם בעט ער פון אמעריקע מ'דארף האבן געלט געלט געלט, געלט וואס גייט דא גארנישט העלפן. מען דארף גארנישט האבן, מען דארף האבן אפאר ערענסטע מענטשן, פאלעטישענס, זיך אראפזעצן מיט די גאווערמענט און זאגן ליסן וואט דו יו וואנט ענד געט טו א קאנקלוזשן, און טאמער חס ושלום דער קאנקלוזשן העט זיין אז מען מוז גיין אין מיליטער ווייל זיי ווילן זיך יעצט נוקם זיין פאר די אלע יארן וואס עטס האטס זיי מצער געווען ארומגעגאנגען די גאנצע וועלט, זייעניסט ענד דזשודאיזם קען בי יונייטעד מיט שש פרייד זיי וועלן ענק שוין ווייזן ווי ס'קען זיין יונייטעד, און טאמער איז נישט דא קיין אנדערער ארויסוועג איז דא צוויי וועגן. אדער מען גייט אין מיליטער אדער מען מופט ארויס פון ארץ ישראל, מען אנטלויפט, מען קען נישט ווייל מען איז שוין מיליטער פליכטעט ביי די זיבעצן לויף אוועק ביי די פופצן, אדער צו טון וואס אלע אידן האבן געטון אינדערהיים און געגאנגען אין מיליטער. אדער עטס וועטס ענק אויסלערנען צו בעטן רחמים ביי די פרייע און עטס וועטס זיצן שטיל, אפאר חברה האבן געמאכט אפאר טאלער דארט אין די די סיקריטן חברה. און פון די עדה החרדית, און וועגן דעם דארף גאנץ כלל ישראל יעצט ליידן, הערשי קאר האט געדארפט האבן פרנסה און קויפן פאר די קינדער אייגענע דירות, לויפט ער נעמען די אומזינסטיגע משוגענע חברה, בשר תותחים קאנאן פלייש, און זאגן יעדער זאל קומען פראטעסטירן קעגן גרעטש, נו ווען גרעטש האט אים באצאלט די פאר טאלער איז געווארן רואיג, וואס אונז זעמער זיינע בהמות? דאס איז געווען אמאל, היינט גייט עס נישט ארבעטן מער. עניוועי, ס'איז נאר געמאכט אז מ'זאל מאכן געלט מיט וויזיטן די חברה וואס זיצן אין תפיסה מיט שיקן געלט פון אמעריקע. שיקטס נישט קיין געלט, לעט דעם פייט דעיר אוין בעטל. יעדער אינגערמאן וואוינט דארט אין א דרײַ הונדערט טויזענט דאלערדיגע אפארטמענט, א פרייוועט אפארטמענט, זיי האבן מער געלט פון אונז, זענען היינט מאטש בעדער אףף פון אונז, ווייל זיי שנארן דאך אויך. אמאל איינער געזאגט פאר דעם גרויסן רייכן ראטשילד, א מלמד, זאגט ער פאר ראטשילדן, ווען איך וואלט געווען דיין, געהאט ווען דיין פארמעגן וואלט איך געווען רייכער פון דיר, פארוואס? ווייל איך בין דאך א מלמד אויך, ער מאכט נאך זעכציג דאלער א וואך. די חברה זענען פילטי ריטש, ס'פעלט צו קיינעם גארנישט דארט, זיי באקומען ביליגע משכנתא'ס, מ'צאלט עס צוואַנציק יאר און נאכדעם טוט מען דעם געלט דיוועליועיטן צאלט מען ממש פעניס, זיי זענען נישט קיין רחמנות, זאלן אויפהערן מיט דעם שנארעראציע, פאר אונז זאלמיר אנהייבן ביי זיי צו גיין שנארן, עניוועי, יעצט האטס מיר אלע א פרייליכן שבת און קאלטעס.